א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך, כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי איך האב דאך שוין געזאגט צענליגע מאל, און כ'האב געמיינט אז דער עולם הערט אויס, אבער איך זע ס'איז אלץ דא נייע וואס האבן נאך נישט געהערט, וויל איך טאקע פאר יעדן עס איבערזאגן נאכאמאל אויכעט, עס איבערזאגן. על פי הלכה טאר א טאטע נישט גיין אין די מקווה מיט א קינד, ווייל דאס קינד טאר נישט זען דעם טאטנ'ס ערווה. פארוואס געט א פרוי צו זייגן נאר צוויי יאר? ווייל נאכדעם געדענקט ער אלעס וואס ער האט געטון, און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז עס זאל אים בלייבן אז די מאמע האט זיך אראפגעצויגן די ברא און זי האט אים געגעבן די דאדעם און ער האט פון דעם געזייגט, האט דער אייבערשטער געזאגט צוויי יאר, דעטס איט. די זעלבע דא אויכעט, אז א טאטע נעמט א קינד אין מקווה, דאס קינד געדענקט אייביג די ערווה פונעם טאטן, און דאס איז זייער נישט צניעות'דיג, קודם, ער האט נישט קיין דרך ארץ, די טאטע פארלירט. די ווערט ביים קינד, און אפילו ווען ער פארלירט נישט די ווערט, ער טאר עס נישט קוקן, ס'איז אן ערווה פאר אים, פונקט ווי ער טאר נישט קוקן אן אנדערן איד'ס ערווה אין די מקווה אויך. איי פארוואס מען טוט עס? ווייל די רבנים האבן עס צוגעלאזט, זענען אלע געוען דרערד-ליגערס, מיר האט אמאל א רב געזאגט, ס'מאכט מיר אפאר טאלער פון די מקווה יעדן חודש, וועסטו דאס אויך צונעמען? זאג איך אים, דו כאפסט אבער נישט אז פאר יעדע פאר טאלער וואס דו מאכסט, הרג'ט זיך נאכדעם איינער, און ער איז שוין נישט דא, והגעגי, ער איז שוין נישט דא, ואיננו, און דאס איך וויל ענק מסביר זיין. אז מ'האט אונז געלערנט פאלש, מ'האט אונז נישט געזאגט דעם אמת, אונז זעמער אויפגעכאוועט ווי די ווילדע פראים ווי די משוגעים, און אונז מוז מיר אנהייבן זיך צו סעטלען און ווערן נארמאל, און טאמער וועל מיר אונז דאס נישט טוהן זעמער אונז אויף גרויסע צרות, יעצט אין די הלכה טאר קיין קינד נישט זעהן די ערווה פון זיין טאטן, מ'טאר נישט זעהן די ערווה פון א ברודער, און מ'טאר נישט זעהן די ערווה פון איינער וואס האט גענומען זיין ווייב, מען טאר נישט זען אסאך ערוות, א הלכה אין שלחן ערוך, פארוואס? איז אזוי ווי די ראשונים זענען דארט מסביר, ווייל ער ווייסט ער קומט ארויס פון דעם פיפיק איז ער געבוירן געווארן איז ווערט ער היי, איז ממילא איז דא אין דעם גאנצע הלכות אין שלחן ערוך וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, מיט וועם מען מעג זיך באדן און מיט וועם מען טאר זיך נישט באדן, און איך גיי עס ענק פארלערנען. איינמאל פאר אלעמאל, יו שוד נאו, די פעקט וואס ס'איז געטוהן געווארן איז ווייל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך שלאגן, למשל ס'איז געווען רבנים גרויסע תלמידי חכמים זיי האבן געוויסט ווייל איך האב דאך זיי פארגעהאלטן האבן זיי געזאגט יא אבער דו פארשטייסט דאך ס'איז א רעוועניו פאר די קהילה האב איך געזאגט שטעל צו זונות ביי יעדן ענטרענס פון שול און מען זאל מוזן געבן כך וכך געלט וועט אויך זיין א רעוועניו און נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס קיינער וויל נישט פארשטיין דער רב רעדט דאך אונז איין אז ער איז א האלי האלי מען. פארשטייסט? יעצט פילט ער זיך נישט באקוועם ער זאל רעדן פון א פיפיק, און ער זאל רעדן מען טאר יא קוקן מען טאר נישט קוקן. יעצט איך וויל עס ענק פארלערנען איינמאל פאר אלעמאל אינעווענדיג. ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אין אבן עזר הלכות אישות, סימן כ"ג, סעיף ו. ברענגט דא די רמ"א עוד אסרו בגמרא, נאך האט די גמרא גע'אסר'ט, לרחוץ זיך צו באדן עם אביו מיט זיין טאטן, ואחיו מיט א ברודער, ווייל דער ברודער קומט ארויס פון דעם זעלבן ערווה ווי ער קומט ארויס, קען ער ווערן היי און עקסייטעד. ובעל אמו, און דער מאן פון זיין מאמע, למשל אז א מאמע איז געווען אדער א גרושה אדער אן אלמנה, זי האט חתונה געהאט מיט א מאן, איז אויך זייער נישט געזונט פאר דעם, ווייל ער ווייסט

נאקעט מען גייט א וואך נאקעט אמאל האלט מען א האנטעך העכער די ערוה אביסל עס איז נישט אין דער ארדענונג ס'איז קעגן די הלכה יעצט אין ארץ ישראל די ליטווישע וואס זענען מדקדק במצוות גייען אדער מיט א האנטעך צוגעדעקט דעם ערוה אדער זיי שטעלן זייער האנט פאר זייער ערוה מען זאל עס נישט קענען זעהן אזוי דארף זיין על פי הלכה איז במילא איז עס זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן אז דא האט איינער א מורה הוראה געזאגט אז מען זאל נעמען דעם קינד אין מקווה אין שלחן ערוך שטייט קלאר אז מען טאר עס נישט טון, און איך זאג דיר נאכמאל, א זאך וואס ער זעט נאך די צוויי יאר וועט ער געדענקען. יעצט, ס'שטייט אין גר"א, סעיף קטן ט"ו, אז די מקור פון דעם דין איז אז מען טאר זיך נישט באדן מיטן טאטן, ווייל ס'שטייט אין פרק ד' פון פסחים, דאס איז דף נ"א עמוד א', דארט שטייט אז מען טאר זיך נישט באדן עם אביו, איז דארטן שטייט. שטייט אין די ברייתא עם הכל אדם רוחץ חוץ עם אביו איז זאגט רש י מפני שרואהו ער זעהט אים ונזכר און ער דערמאנט זיך שמשם יצא פון דארט קומט ער ארויס נותן לבו להרהר הייבט אן דער הארץ צו האבן א הרהור אזוי זאגט רש"י נישט נחום ראזענבערג רש"י זאגט עס יעצט ר' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו דאס מיינט אז אויב ער דארף באדינען דעם טאטן. מען דארף אים אפוואשן און אפבאדן, איז דעמאלטס ווי רש"י זאגט שמשמשו אז ער טוט אים אפוואשן במרחץ, ער באדינט אים אינעם מרחץ, דעמאלטס איז ר' יהודה מתיר ביים טאטן. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ספר שמו אברהם אין סימן עיין דף קע"ו, אז דבר זה לא נתברר לנו דהפוסקים לא העלו להלכה היא הא דר' יהודה בכלל נישט געברענגט דעם ר' יהודה אז אויב מען דארף אים באדינען מעג מען ואם כן נקטינן כתנא קמא דהלכה כסתם און וועגן דעם די רמ"א אנגעכאפט די רייד פון תנא קמא דאסור לרחוץ עם אביו מען טאר נישט יעצט אין ספר שארית יהודה אויפן טור שרייבט אז כאטשיג דער טור האט משמיט געווען די הלכה פון דעסטוועגן נאך פסק'ען מיר אונז אזוי.

טוב וקדוש יאמר לו, ווען איינער איז מחמיר הייסט ער א טוב וקדוש יאמר לו, בפרט עכשיו שאין אנו נוהגין לכסות הערוה בבית המרחץ, אונז דעקט מען נישט צו די ערוה בבית המרחץ, ודאי דאיסורא איכא. יעצט די פתחי תשובה אין סעיף קטן ה זאגט אויך די זעלבע, אז בזמנינו היינט שאין מכסים את הערווה, אין היתר בדבר ס'איז נישט דא קיין שום היתר. ווער ס'האט עס מתיר געווען? די זעלבע וואס האט מתיר געווען מיל מארט פלייש. דאס אלעס דוד אסאך זאכן וואס זאל לויפן היתרים די רבי די רעבעצן אין ביהמ"ד ס'איז אלץ בול שיט ווייל די רבי זאגט אליינס אין א בריוו אין תשי ק ג איך בין קיינמאל נישט געווען אין בית מטבחיים אין אמעריקע פארשטייסט אזוי האט ער זיך אפגעפאטערט אז ער נישט די בעל מכשיר האט זיך אבער געהאט א קהילה מיט דיינים דאס איז שוין נישט ער דאס איז שוין שליחו של אדם יעצט אין ערוך השולחן סעיף ח' שרייבט ער בזמנינו אין אונזער צייט שאין הולכין במרחץ במכנסיים מען גייט נישט אין מרחץ מיט מכנסיים. און יש לתמוה על מה שאין נזהרים בזה, פארוואס מ'איז טאקע נישט נזהר. שוין. בקיצור, וויל ער עפעס מאכן א חילוק אז ס'איז דא איין אמבטע און צו ס'איז דא אסאך אמבטעס און יעדער קען גיין אין אן אנדערע אמבטע, אבער ער אליינס זאגט אז ס'איז נישט ריכטיג, ברענגט צו א דרכי משה אות ג' און א מהרש"ל אויפן סמ"ג אז דאס איז נישט ריכטיג, ווייל ווען מ'גייט נאקעט איז מען נאקעט. און זיי ביידע, די מהרש"ל און די אנדערע, די דרכי משה, מאכט עס אוועק. זאגט ער מיהו העולם אפשר שסומכים על זה, קען זיין די וועלט פארלאזט זיך יא אויף דעם, אבער היינט אין איין מקווה איז נישטא דער היתר, ווייל ס'איז נישט איך איך האב דאך נאך געזען אלטע מקווה'ס אין יוראפ, ס'פלעגט זיין א עקסטערע אמבטע, אפילו דא אין מאנהעטן אין די סייט, יעדע איינע פרוי האט געהאט א עקסטערע אמבטע וואס זי האט זיך דארטן געטובל'ט מיט אלע, אמאל פלעגט אזוי זיין, שפעטער האבן די רבנים געזען אז ס'טויג נישט אזוי ווייל די פרוי האט גענומען א גוטן שאוער, זי האט פארגעסן אז זי דארף אפילו גיין אין מקווה, יעדער האט א פרייוועט מקווה, ס'האט נישט אויסגעהאלטן. איז למעשה האט עס נישט קיין שום מין היתר, און ער זאגט הירא את דבר השם ירחק מזה, און ער זאגט נאך מער ותמיהני איך ווינדער מיך על הטור בא בשעה אשר שלא הזכיר כלל דין זה דאיסור רחיצה עם אביו לא בכאן ולא ביורה דעה, ויותר מזה תמיהני על הטור איז א ווינדער אויפן טור בקיצור פסקי הראש, השמיטה גם כן אז דער קיצור פסקי הראש האט עס אינגאנצן ארויסגעלאזט. ס'איז נישט קיין גרויסע קשיא, ווייל למעשה זענען מענער נישט אזוי געגאנגען אין מקווה אויך נישט, ס'נישט געווען אזא גאנצע מדובר א פרוי געגאנגען אין א מקווה. ס'איז דא א ספר הזכרונות פון א גרויסן צדיק ר' צדוק הכהן, שרייבט ער, קען זיין ווייל אמאל פלעגט מען זיצן אין די שוויץ בעדער און מ'האט דארט געזעסן נאקעט און מ'האט גערעדט מיט לצנות מיט אלעם, בקיצור איז זייער נישט גוט געווען ווען א זוהן זעהט אז די טאטע זיצט דארט אזוי, ער זאגט אבער היינט איז נישט אזוי ווייט, אבער זאגט ער ס'איז דאך. מען קען נישט מיקל זיין א זאך וואס ס'שטייט בפירוש אין די גמרא, און מען זעט דאך אז מענטשן זיצן, זיי דרייען זיך ליידיג, מען רעדט, מען שמועסט, איך געדענק די אלע אידן פלעגן ארויסקומען פון די מקוה האט מען גערעדט פון בעל שם טוש מיט שמש מיט שטותים, חזר, וויש דיך אפ און געט די העל אוט. יעצט דאס אויב זיין טאטע ברויך אים האבן, שטייט אין ספר הזכרונות אז מען טאר אויך נישט, כאטשיג ס'איז דא ענין פון כיבוד אב, זאגט דער ספר הזכרונות מען זאל אבאכט געבן מען זאל נישט רופן אים זון, ער זאל נישט רופן זיין זון ווייל. ס'וועט זיין נישט גוט. און אויכעט אין ערוך השולחן סעיף ח' שטייט אזוי ווען ער ברענגט די הלכה אז מען מעג זיך באדן מיט א רבי'ן ווייל טאמער ער ברויך אים ער זאל אים העלפן, ביי א טאטן שטייט עס נישט איז במילא זאל ער נישט רופן דעם זון. און ער זאגט נאך מער אפילו א טאטן און זיין שווער זאל מען אויכעט נישט רופן ווייל ס'איז דא א הרהור ער קוקט אויף זיין שווער'ס ערווה זעהט ער פון ווי זיין ווייב איז ארויס געקומען. יעצט אין מאירי מסכת פסחים דארטן דף נ'. א', שטייט אזוי, רחיצה עם אביו אסור מחשש פריקת עול יראה, פשוט כ'האב מורא ער ווייסט ער ווערט היימיש, ער שלעפט די ערווה, וואשט עס און זייפט עס, עס איז גוט, עס איז לעבעדיג, פארלירט ער דעם גאנצן יראה פארן טאטן. יעצט, כ'האב אויך געזאגט אז מ'טאר זיך נישט באדן מיט א שווער, עס ווערט געברענגט אין חושן משפט סעיף קטן ה' און אינעם גר"א סעיף קטן ט"ז, אז דארטן ווי ס'שטייט אחיו איז דא א גירסא אויכעט חמיו, ס'טייטש אז נישט מיט א ברודער און נישט מיט א שווער. און די זעלבע גירסא ברענגט דער רי"ף מיטן רא"ש און רש"י און דעם ר"ן דבחמיו נתן לבו וחמיו ווערט ער צוהיצט שיצאה אשתו מכאן פון דא איז זיין פרוי געבוירן געווארן און אזוי דער מאירי גורס אין פסחים אין דף נ"א און ער שרייבט אז בחמיו מיט א שווער טאר מען נישט, און בעל אחותו און די שוועסטער'ס מאן איז אויך א הרהור, שמתוך ראייתם זוכר את אחותו ואת אשתו, ווייל אז ער קוקט אן אויף די ערווה דערמאנט ער זיך פון זיין שוועסטער און פון זיין ווייב, שוין, איז טאר מען נישט מיט א חמיו אויך נישט און מיט א ברודער אויך נישט. יעצט איז דא א גרויסע קשיא אונז האבן געלערנט. אז רבי שמעון בן יוחאי איז ארויס געגאנגען פון די הייל, איז געגאנגען רבי פנחס בן יאיר און ער האט אים געוויזיטעט וויאזוי ער וואשט זיך אפ, און ער איז געווען פול מיט צושניטן פון די טריקעניש פון די זאמד, און ער האט געקוקט וויאזוי זיין איידעם באדט זיך, דאס מעג מען דאך נישט. איז איז דא נתיבות לשבת, איז דא אזא ספר, זאגט ער אז רבי פנחס בן יאיר איז געווען אנגעטון מיט די זאכן, ער איז נישט געווען אויסגעטון, ס'איז געווען אנגעטון מיט א הויז צו מיט א אונטערהויז, און ממילא האט מען נישט געקענט גארנישט זען, און דער איסור איז נאר ווען ער איז נ. נאקעט. יעצט האב ענק אויך געזאגט רחיצה עם אחיו מיט א ברודער טאר מען זיך אויכעט נישט באדן, איז אין רמב"ם פרק א' מהלכות איסורי ביאה שרייבט ער דארטן דיש מקומות שנהגו שלא יכנסו שני אחים כאחד למרחץ, און מקור איז די גמרא אין מסכת פסחים דף נ"א עמוד א' דארט שטייט אז ס'איז דא מקומות וואס צוויי ברידער גייען נישט אינאיינעם אין א מרחץ ווייל מ'האט גוזר געווען וועגן בעל אחותו וועגן די מאן פון די שוועסטער. אין ערוך השולחן אין סעיף ח' שטייט אז דער טור און שולחן ערוך שרייבן דאס נישט, ווייל היינט איז נישט דא דער מנהג אז מען זאל נישט גיין אינאיינעם צוויי ברידער, ווייל כ'בין גוזר וועגן בעל אחותו, אבער מדינא לכאורה שטייט נישט אז מען טאר נישט, איז במילא איז מען נישט נוהג אזוי ווי אן איסור, אבער נישט אויף א טאטן און אויף די אלע אנדערע זאכן איז די זעלבע ערווה, און מיט א ברודער איז אויכעט א פראבלעם, יעצט אין אות ה' שרייבט דארטן דער בית שמואל אז מ'איז גורס אין שולחן ערוך אסור באחיו שטייט קלאר ארויס אז מ'טאר נישט מיט צוויי ברידער גיין אין איין, און כ'האב אויך געזאגט אז מ'טאר נישט בעל אמו מיט די מאן פון די מאמען, איז שטייט אין חושן משפט סימן ק"ה אז די רי"ף און די רא"ש איז עס נישט גורס, און אין אונזער גמרא שטייט יא גם בעל אמו אויכעט מ'טאר נישט, און אין מרדכי שטייט אויך אזוי און שיירס איד אויפן טור שטייט אויך אזוי און. יעצט האב איך אים געזאגט וויבאלד מען דעקט צו די ערווה מעג מען, יעצט אויף אזא פלאץ ווי מען דעקט צו די ערווה מיט וואסער שרייבט די מהר"ם חלאווה אין מסכת פסחים דף נ"א בשם תוספות אז ס'איז א איסור זיך צו באדן מיט זיין טאטן און מיט זיין שווער, דאס איז נאר אין א מרחץ יבש, דאס מיינט א שוויץ באד. מען זיצט שמגולה מען זיצט דארטן אויפגעדעקט, אבל בנהר או בחמי טבריה שמכוסים במים מותר, יעצט מען דארף אבער אויך וויסן וויאזוי די נהר זעט אויס, ווייל אויב ער איז אזא זויבערע נהר וואס ס'פליסט כסדר וואסער איז עס פונקט אזוי ווי ער איז נישט צוגעדעקט מיט וואסער, און אין חמי טבריה גייט באבלס א גאנצע צייט איז שווער צו זען, יעצט. כ'האב שוין פריער נאכגעזאגט פון נתיבות השלום אז ווער ס'איז מחמיר אפילו אויף אזא פלאץ אז מ'דעקט זיך צו די ערווה איז קדוש יאמר לו. יעצט, ס'איז דא א גאנצע חקירה אין ספר שמע אברהם טאמער דער זון לייגט אזאלעכע עלוקות. אויף אידיש הייסט עס פיעפקעס און אויף ענגליש הייסט עס ליטשעס פלעגט ארויפלייגן ווען איינער געהאט הויעכע בלאד פרעשור איז ברענגט ער דא

קראנק מען דארף ארויפלייגן די בלוט צאפערס איז דער יצר הרע זיצט אביסל רואיג ווייזט צו דעם אויס זאגט ער אז טאמער נישט דא קיין אנדערע ווער זאל עס טוהן מעג עס דער זוהן אויך טוהן מיינט צו זאגן ווייל אזוי טאר דאך א זוהן נישט צאפן בלוט פון א טאטן ווייל ס'איז א גרויסע עבירה אין די תורה יעצט אין ספר שדי חמד אין די כללים מערכת היי אות ג' שרייבט ער אז צו קוקן אויף די מילה זיינע אייגענע איז דא א גרויסער איסור, ס'איז נישט נאר על פי חסידות נאר ס'איז א איסור אויכעט, און די ראיה איז פון דוד המלך ווען ער האט געווען נאקעט אין בית המרחץ האט ער נישט געהאט קיין שום מצוה ביז ער האט געזען אז ער האט א מילה, אבער דאס מיינט נישט אז ער האט געקוקט, ער האט זיך דערמאנט אז ער איז גע'מל'ט. געהערט, און איך וויל בכלל זאגן מען זאל וויסן, כ'האב אמאל געהערט פון איינע פון מיינע רעבעס, דער אוהב צדק ר' מאיר וועבערמאן, כ'האב מיט אים געלערנט צוועלף יאר תורה, האט ער נאכגעזאגט פונעם מלאך, מען קען דאך נישט גיין אין די גאס אן אנקוקן אויף א פרוי דא דארט דארט און דא, האט ער געזאגט מען שטראפט נאר פארן אויסדרייען, האסט עס געזען דריי דיך אוועק, דרייסט דיך צוריק, אדער דו דרייסט דיך נישט גענוג שנעל אויס, פארדעם שטראפט דער אייבערשטער, איז מיר אראפ א שטיין פון הארץ, אויסדרייען גייט. זיך דאך שוין קיינער נישט אויסדרייען דאס ליגט אין תאוות איז ברענגען זיי דא פון שדה חמד אז דאס קוקן אז ס'גייט דורך אן ערוה און דו האסט געקוקט האסט זיך נישט אויסגעדרייט איז גארנישט מען דארף מסתכל זיין דאס מיינט קוקן און דאס איז וואס מען טוט מען זיצט אין מקווה מען קראצט זיך אין דער בעל שם טוב הקדוש און ער איז געפארן מיט קפיצת הדרך ער האט פאררייכערט א לילקע און דער קאפ איז אים געווען אין שמים און מען רעדט און מען דערציילט מעשות און פוי דרעק איז וואס איר זענט shame on you all.

קיימא די לא טאר נישט אפילו קוקען דערויף, נישט קוקען ווייסט קוקען אזוי זיך גוט מתבונן זיין נאר אפילו קוקען טאר מען אויך נישט. סווערט געברענגט אין ספר חרדים ברענגט ער דארטן ער רעדט פון די לא תעשה'ס מדברי תורה מדברי סופרים וואס איז אנגעבינדן אינעם אויג אות ד' ברענגט ער לא יסתכל בראש הגביע זאל נישט קוקען אויפן ראש פונעם גביע פונעם פיפיק, ואם יעשה כן, טאמער העט ער אזוי טוהן, לא יוליד קען ער נישט געבוירן קיין קינדער, וכל שכן בשל אחר טאר מען אוודאי נישט קוקן, דא ספר יפה ללב, חלק א', אורח חיים, אז די מקור איז טאקע די גמרא אז מען טאר נישט קוקן, און דער עין יעקב ברענגט דארטצו אין סנהדרין, כל המסתכל בערווה אפשר אפילו בערווה של זכר איז אויכעט אן עבירה. נישט נאר אויף זיין ערווה נאר אויף אן אנדערע זכר איז אויכעט דערביי. דער חכמת אדם ברענגט אין כלל קכ"ז סעיף ט', המסתכל במילותו אין זיין מילה קשתו ננערת. יעצט אין ספר סדר היום ס'איז א קבלה ספר שרייבט ער אז איינער מסתכל במילה הוא עוון גדול און ער שרייבט דארטן אז וראה ערותו איז אסור און אויך אין ספר הזכרונות פון ר' צדוק הכהן ווערט געברענגט די זעלבע זאך. יעצט, איך האב געברענגט אין מיין ספר ברענג איך א גאנץ אריכות פון א ספר פון א מענטש וואס ער האט נישט געקוקט אויף זיין אייגענע ערווה קיינמאל און ער איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם איז ער געקומען דא צו א גרויסן צדיק און ער האט אים מודיע געווען ווי גוט ס'גייט אים דארט אויבן ער זאגט א יעדן טאג צוועלווע מיטאג קומען ארויס מלאכים פון הימל זיי באגלייטן אים און ער זיי האבן אים אויסגעלערנט אזויפיל תורה אז אלע תנאים שטייען און הערן נאך זיינע תורה הערטס וואס דא טוט זיך ס'איז א. גאנץ אריכות ס'איז א לאנגע בריוו ס'איז אפשר צוויי פעידזשעס ס'איז מורא'דיג און דאס איז אלעס אין די זכות ווייל ער האט נישט געקוקט אויף זיין אייגענע ערווה יעצט באמת די זאכן דארף מען לערנען אין חדר יעצט ווייס איך פסחים איז דאך איינע פון די בעיבי מסכתות וואס מען לערנט אין אלע חדרים פארוואס האטס עטץ עס נישט געלערנט פארוואס ווייל די רבי האט מורא געהאט צו לערנען אז מען טאר נישט קוקן אויפן פיפיק ווייל דעמאלטס וואלט דאס אינגל געפרעגט רבי איך פארשטיי נישט פארוואס ווען ס'איז געווארן פריי נ.

צוויי עצות וואס איז נישט אויסגעהאלטן הלכה. איין עצה איז מען זאל זאגן פארן קינד א ליגנט. איך וויל אייך עפעס זאגן, און ביי די גוים איז דא אזא ווערטל, איף יו דאונט ביליוו דען דאונט דו איט, ענד איף יו דאונט וואנט איט בי דאן דאונט סעי איט, ווייל א קינד איז א מורא'דיגער מבין אויף אלע זאכן פון א טאטן, און ס'דויערט דעם קינד ממש אפאר מאל און ער זעט אז מיין טאטע איז א ליגנער, און די מינוט ער דערגייט אז זיין טאטע איז א ליגנער ווייסט ער אז ס'איז אלץ נאר משפה ולחוץ, די גאנצע לערן אלעס איז משפה ולחוץ. און דאס איז זייער זייער נישט גוט, ווייל טאמער קומט דאס קינד אריין צו אזא מדריגה, טראסטעט ער שוין גארנישט, פארוואס זאל ער דיר גלייבן שמע ישראל איז אמת, אז דער טאטע האט אים אזוי געזאגט, האט ער דאך אים אסאך זאכן געזאגט וואס ער האט געטראפן נאכדעם אז דער טאטע זאגט ליגנט, איז דאס א מורא'דיגע זאך אז דו האסט אויסגעלערנט אז מען זאל אויספאפן דאס קינד, נאו נאו נאו, יו העוו טו אירעיז דעט, יו העוו טו סעי איים סארי, איט וואז א מיסטעיק, נישט ווען דו ביסט אין חינוך מיט קינדער, דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך איז אז מען דארף טאקע נישט נעמען דאס קינד, דער איז נאו ריזען פארוואס מען זאל נעמען דאס קינד, דאונט טעיק יור טשיילד, און נאכדעם דארפסטו אויסלערנען אז מען טאר נישט זייפן די ערבה מיט די הענט, נאר מיט א וואש קלאט, וואס ס'איז דא אסאך מקוואות האבן מיך אנגעקאלט, אז זייט איך האב געזאגט די הלכה, קודם האבן זיי געהאלטן אז איך בין משוגע, זיי האבן געפרעגט זייערע רבנים, האבן די רבנים געזאגט היז רייט, יעצט איין מענטש זאגט אז א רב האט אים געזאגט, רבי נחום איז גערעכט, נאר פארוואס זאגט עס קיינער נישט, פארן זעלבן טעם וואס קיין שום רב זאגט נישט. אז מען טאר נישט אנכאפן דעם פיפי, פארוואס די רבנים האבן אונז נישט געלערנט אלע הלכות וואס מען וואלט אונז געדארפט ווען לערנען, אבער דאס מיינט נישט אז ר' נחום איז נישט גערעכט, ס'א מורא, איך האב נישט, איך הייס א שייגעץ אין די גאס וועגן דעם, ווייל איך זאג נאך א פסוק אין חומש ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און אויכעט די אלע אנדערע זאכן, איי דאנט קעיר, קאל מי וואטעווער יו וואנט, די גמרא זאגט ווען איינער קומט ארויף אויף יענער וועלט פרעגט מען אים, נו האסט דיך מוסר נפש געווען פאר די תורה, וועל איך זאגן איך, יא הונדערט פראצענט, קען זיין ס'דא זאכן וואס איך האב נישט געהאלטן אזוי פונקטליך, אבער אויף זאכן וואס איז געווען. ענינים פון כלל האב איך נישט קיין מורא געהאט צו רעדן. עניוועי, וואס וויל איך ענק זאגן? די צווייטע זאך איז ר' שמואל ניימאן האט געזאגט אז מען זאל זאגן פארן קינד אז ס'איז נישט אמת, דאס זאלסטו קיינמאל נישט זאגן. דו זאלסט זייער וואטשן וויאזוי דו רעדסט און דו געסט חינוך פאר די קינדער. און אויב דו האלטסט על פי הלכה אז מען טאר נישט, טאר מען טאקע נישט. מען טאר נישט, טאר מען נישט. יעצט, ס'איז געווען א איד ס'האט געהייסן גלאזער רב, ער איז געווען דער רב פון קלויזענבורג. נישט יעצט, נאך פאר די קריג, נאך ווען דער קלויזענבורגער רב איז געווען דארטן א דיין אדער וואס. ער האט געהייסן גלאזער רב. ס'איז געווען אביסל מאדערן שוין, און ער פלעגט גיין מיט די אונטערהויזן, א ספעציעלע אונטערהויזן וואס ער האט אנגעטון צו גיין אין מקווה, און נאכדעם האט ער עס אויסגעטון האט עס געלייגט אויסהענגען. איז געווען דארטן אמאל געגאנגען א רב כ'געדענק נישט וועלכער, זאגט ער אים, נו, חציצה, חציצה! זאגט ער, דאס לויזע איז, ס'איז לויז, זאגט ער, דאס איז די זאך, דער רב האבן לויז געמאכט אלע מצוות. ניין אבער ס'איז נישט אמת געווען גערעכט די גלאזער רב. איז וויל איך ענק זאגן אויסער דעם וואס מען דארף נאך וואטשן וויאזוי מען גייט אין מקווה דארף מען אויכעט וואטשן אלע אנדערע זאכן ארום און ארום די מקווה זאל נישט אויסזען ווי א חזיר שטאל ס'איז נישט דא אפילו קיין טירן אדער א שטיקל פארהאנג ווען איינער גייט זיך זייפן אין שאוער ער קראצט זיך און קראצט זיך די מחילה און די טוט פיקען יעדער קוקט ווי ער טוט עס ס'איז נישט קיין חינוך רחמנא לצלן און מען מוז עס אנהייבן צו פארעכטן ס'איז דא וואס האבן געשיקט פון ארץ ישראל דא צענדליגע מקוואות וואס האבן אריין געלייגט דריי פערטל טירן מען קען זעהן ווער ס'איז אינעווענדיג דו זעהסט נאר נישט ווי ער קראצט זיך די ערווה און אונטן ביי די פיס איז אויך ס'גייט נישט ביז אראפ מענטשן האבן אנגעהויבן צו מאכן טשעינדזשעס ווייל איך האב דאס נישט מחדש געווען אין שומר אמונים שטייט די אלע זאכן און אין אנדערע הייליגע ספרים און אונז האבן געזוכט די איזי וועי אוט. כ'האב געוואלט זאגן אז דאס וואס איך זאג די גאנצע צייט א. קינד, א יונגעל טאר נישט גיין אין מקווה מיטן טאטען, מיין איך נישט דווקא א יונגעל, און עס מוז נישט זיין דווקא א יונגעל, עס קען זיין א בחור, אבער א יונגערמאן טאר אוודאי נישט גיין, און עס האט נישט קיין שיעור וויפיל די עידזש פון די קינדער זענען, איך נוץ דעם טערמינאלעדזשי א יונגעל ווייל אזוי שטייט. אדער א בחור אדער א יונגערמאן טאר אוודאי נישט גיין. און אזוי ווייטער. עניוועי, לאמיר זיך צוזאמען נעמען, ווייל אונז דארפן נאך גרויסע ישועות, מען מיינט מען האט אפגעשטעלט סיספייער, סיספייער, איראן האט יעצט געבויעט אזא מיליטער, זיי ווילן באפאלן מדינת ישראל אז ס'זאל זיין כולי טאכטער חלילה, פאר אונז פארלאמיר זיך, העהעהעהע, צהל? צהל איז א דריידל, דו ווייסט נישט וואס זיי פארמאגן, און יעצט צונעמען ווען אמעריקע זאל אויפהערן צו שיקן געווער, קען צהל צושפ. רבותי ס'איז נאך אינמיטן א מלחמה, יעדער גרייט זיך יעצט צו, היטלער האט זיך אויך צוגעגרייט פינף יאר, און סאיז נאכנישט אזוי גלאטיג די גאנצע זאך אין מדינת ישראל, זיי האבן געוואלט אויסהארגענען דעם עולם מיט די פאלשע וואקסינען, זיי מאכן אפאר טאלער זענען דריידליגערס, זיי, קוק זעסטו דער פון די קאמפיוטערס, זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט, זי וויל נישט מיט אים האבן צוטון ווייל מען האט איר געזאגט אז ער איז א גענגסטער. ער איז א גענגסטער. און יעצט איז דא נאך וואס האבן עס גענומען. ביי מיר אין שטוב האט מען עס אויך געדארפט נעמען ווייל איך דארף דאך פארן אויף ארץ ישראל וועגן דעם זוהן'ס חתונה. און נאך די צווייטע נידל איז מיין ווייב שיעור אויסגעגאנגען, מען האט עס אריינגעפירט אין שפיטאל. האב איך געזאגט איך נעם עס נישט. כ'האב מסביר געווען מיין זוהן איך נעם עס נישט. וואס? דו מוזט מיך דארט האבן? דו קענסט נישט אראפוואקן די אייל אליינס? אדער דו האסט נישט דאס רינגל? איך וועל דיר מיטגעבן דאס רינגל. איך וועל דיך אויסלערנען וויאזוי מען וואקט די אייל אליינס. און איך גיי מיך נישט מוסר נפש זיין. ווייל אפאר משוגעים ווילן אויסמעקן די וועלט. יעצט, די ברסלב'ע חסידים ווייסן פון וואס איך רעד, ווייל ר' נתן אין הלכות קדושת בית הכנסת ברענגט ער אז ס'דא אזאלכע א כת פון מענטשן וואס ווילן אויסהרג'נען די אלטע און מיט אלעם, און ער זאגט ימח שמו אויף זיי, כאטשיג ר' נתן אין זיין ספר ס'איז אן אנטרעף, ס'איז אן אלטע געדאנק, איך האב מורא פארוואס ווען א. פערד, קוקט אריין אין די ברונעם שטויסט ער, ווייל אים דאכט זיך אז ער זעט אן אנדערן פערד און ער וויל אים אויסכאפן דאס וואסער, מאכט ער אז ס'זאל זיין אזוי וואס זאל נישט קענען זען קלאר. ביל געיטס מיט די אלע משוגעים האבן מורא אז ס'וועט נישט זיין גענוג געלט פאר זיי און גענוג עסן פאר זיי. פארשטייסט? רבותי, אונז מוז מיר תשובה טון. און אונז מוז מיר אויך אויפהערן צו נעמען מיידלעך אין מיליטער, און אסאך זאכן וואס אונז מוז מיר זיך פאררעכטן. און מיר טארן נישט באליידיגן איינער דעם אנדערן. און קומט נישט אן די שיטה, דאס וואס דער רבי האט אריינגעברענגט א שנאה מיטן נאמען ס'איז די שיטה, דאס איז געווען די גרעסטע מיסטעיק וואס ער האט געמאכט, ער האט עס קיינמאל נישט קענען פאררעכטן, ס'איז נישט קיין שיטה ס'איז גארנישט, מען דארף נישט יענעם פיינט האבן וועגן דעם, איך בין נאר נישט אין די זעלבע וועיוולענגט ווי ער, באט מען דארף נישט יענעם פיינט האבן, מען דארף נישט יענעם נאכלויפן, און איך וויל פארשטיין בכלל, לאמיר זאגן אז ס'איז יא אמת מען דארף יא פיינט האבן, וואס האט יצחק לבנה שטערן געהאט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג ווייל כ'האב געזאגט אז חזקי' ראזענבערג איז מזנה, איז מזנה מיט אלע קינדער, דאס איז געווען דיין פראבלעם, איף יו דידנט לייק איט האסטו געדארפט חזקי'ן אפשטעלן, האסט נישט געקענט האט אים דער אייבישטער אפגעשטעלט, וואס איז ענקער פראבלעם געווען? און ווער האט זיך אויף מיר גענומען? די ארגסטע שמוץ פון בית מדרש, עלפערט וועלפערט דער משוגענער, און יצחק לבנה שטערן, ער זאגט מ'דארף אים ארויסווארפן פון די תלמוד תורה, און נאכדעם דער אנדערער איז עס געווען דער אנדערע שטערן, דאס איז סקאם אף די ערד. זיי האבן זיך גענומען זיי פארשטייען צום רעבן'ס שיטה, זיי פארשטייען אז איך טאר נישט דארטן דאווענען, יעצט קאלן זיי אפ ניין איך זאל נישט רעדן וועגן דעם רעבן, זאגן די אלע שייגעץ שטיקער געשעהן אויפן רעבן'ס זייגער, און איך וועל רעדן וויפיל איך וויל, געשעהן אויפן רעבן'ס זייגער, מען האט אים אנגעדרייט, דער רבי האט נישט געהערט, דער רבי האט אט אט אט, לאז אפ, ער האט נישט קאנטראלט זיין עולם, מען האט שוין דארט געהאלטן מען האט אים אויך געוואלט ארויס ווארפן, נאר ער איז שוין געווארן צו אלט און קראנק און ער איז אפגעשטארבן, עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער צום שיעור פון די וואך. כ'האב געוואלט רעדן אפאר מינוט וואס איז געשען צו אונזער חינוך אז ס'איז אזוי מעסד אפ. וואס איז דא געשען? האמיר דען נישט מחנך געווען די קינדער? זיכער האמיר מחנך געווען, נאר ס'האט געהאט צו טון מיט וואסערא נאמען דו האסט, הייסטו טייטלבוים, מעגסטו וואוינען מיט אן אשת איש אויך, קענסט בלייבן ווייטער דיין אין סאטמער אין קליימער, הייסטו ראזענבערג, האסטו געקענט מזנה זיין מיט אלע קינדער אין די מקווה אין סאטמער אין קליימער, און מ'האט דיך נאך געהאלטן אויך, מ'האט דיך געטראגן אין קעמפ און דער ווידל האט אנגעזאגט פאר דעם. חזקי'ן אז זאלסט קיינמאל נישט דיך געפינען אויבן ביי די באנק נאר אונטן ביי די בעיקערי, ער האט נישט געכאפט אז אינדרויסן ביי די בעיקערי האבן געווארט קינדער און מען האט באקומען גוטע קאקאש קעיק און מען האט אים געהאט אין בוידעם מיטן גאנצן ווידל, דאס איז געווען די פראבלעם, די פראבלעם איז נישט געווען מען האט נישט מחנך געווען, אונז האט מען זייער שיין שטארק מחנך געווען, נאר ס'האט זיך געווענדט וויאזוי יור סעקאנד נעים וואז, ס'איז דא אזעלכע סעקאנד נעימס וואס האבן געקענט מזנה זיין אין בית מדרש און מען האט זיי גארנישט געזאגט, למשל זאליק האט אין בית מדרש האט ער אנגעכאפט א בחור, בחור א אינגערמאן דעמאלטס, און איינער האט געקענט שווימען צוויי שעה אין די סיגעטער מקווה און כאפן פיש, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, און זיין זון מענדעלע האט מען דארטן מאנס געווען, ס'איז נישט וויכטיג, אונז האמיר געהאט א חינוך, נאר מ'האמיר געהאט אזוי, ס'איז געווען אזאלעכע שלעגערס וואס ס'איז געווען די אינסייד די אינער סירקל שלעגערס וואס זיי האבן געקענט טון וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן געקענט מזנה זיין, ס'איז דא איינער וואס ער פלעגט אויפפיקן א מיידל דא אין די נעווי יארד, און ער האט זי אהיימגעברענגט צוויי מאל א וואך, און ער האט געוואוינט מיט איר, זי איז געקומען צו מיר וויינען אז ער האט געוואוינט סעקס מיט הער האב איך געזאגט קום שוין צו די פאליס. נו, אזוי ווי יענער הייסט דאך א שיינער איד אין סאטמאר און ער איז א גרויסער פארנעמער, האט מען אזויפיל געטון, מ'האט אים נאר ארויסגעווארפן פון די הצלה. נאכדעם האט מען אים צוריקגענומען ווייל מ'האט אים געזאגט קיינער וויל נישט ארבעטן שבת און ער איז מסכים צו ארבעטן שבת אויכעט. פארשטייסט וואס דא האט זיך אפגעטון? איז דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. דא איז געווען א חינוך. אז ס'איז געווען א חינוך און ס'ווענדט זיך וויאזוי דו האסט געהייסן. און סערטען נעימס וואס האבן געהאט פרייאריטי וואס זיי האבן געקענט טון וואס זיי האבן געוואלט. דאס איז דא געווען די פראבלעם. יעצט איז אזוי. כדי מען זאל קענען צופרידן שטעלן אלע סעקאנד נעימס האט מען געמאכט א נייע זאך, מען האט געמאכט, דאס יונגל האט געפרעגט דעם רבי'ן אין חדר, רבי דו האסט דאך געזאגט מען טאר נישט, רבי מען טאר נישט אנרירן דעם אות ברית קודש, רבי מען טאר זיך נישט שפילן דערמיט, האט מען מסביר געווען פארן קינד יא, דו טארסט טאקע נישט, אבער דער רבי מעג יא, ממילא האט יעדע רבי געהאט אן אפענע האנט צו יעדן קינד'ס פיפיק, און צו יענע וואס זיי האבן געארבעט אין די מיידל סקול און זיי האבן געהאט צו די מיידלעך'ס וועדזשיינע אויך אן אפענע האנט. עניוועי, יעצט איך וויל נאר אריינלייגן אביסל א געדאנק מען זאל פארשטיין. איינער פרעגט מיך די וואך, ס'הייסט דו רעדסט יעצט אויפן רבי'ן מיט אהער מיט אהין, וויל איך קודם כל מסביר זיין, ער זאגט דו ביסט געקומען אויף די וועלט זאלסט זען מען זאל נישט זינדיגן מיט קינדער און דער רבי איז געקומען פאר זיינע זאכן, זאג איך הער אויס, לחצאין איז נישט דא, קיינער קומט נישט נאר פאר איין זאך, נאר וואס דאס וואס איך לאך פונעם רבי'ן און פון די שיטה און איך מאך ליצ ליצנות איז נישט פונעם רבי'ן פער סעי, ס'איז די שווענץ ארום דעם רבי'ן וויאזוי זיי האבן אויסגעלערנט דעם רבי'ן אז טאמער הייסט אזוי מעגסטו טאמער הייסט אזוי טארסטו נישט און דאס קען איך נישט דערליידן יעצט והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים קומט אן שמילי ניימאן שמילי ניימאן ביסט דאך עפעס א דיין דיין ווארט איז דאך עפעס א ווארט ס'איז דאך נישט קיין נחום ראזענבערג א, איינער וואס האט זונות אין אוקריינע וואס די חברה האבן מיך געשילדערט, די דרעקעס. דיין ווארט איז א ווארט. זאגסטו מען זאל לערנען דאס קינד צו זאגן א ליגנט? איך וויל ארויפשטעלן דיין טעיפ דיין סטעיטמענט וואס דו האסט געזאגט, און איך בין מחויב מוחה צו זיין בכל תוקף ועוז. יעצט קודם הערטס אויס וואס ער האט געזאגט. ס'איז דא א מנהג צו, יא, מ'זאגט אז ס'שטייט אז מ'זאל גיין אין מקווה ערב שבת. יא איז אה, סאו נעמען מיט די קינדער אין מקווה. און נאכאמאל א וויכטיגע זאך, דאס וואס כ'האב געזאגט ביי פאריגע שיעור אז אז עלטערן דארפן ווייזן פאר די קינדער אז מען גנב'עט נישט, יא מען דארף אכטונג געבן אמאל מ'גייט מיט די קינדער אין מקווה, מען שמוגלט זיך אזוי אריין, מען גייט אריבער די טיר און די טיר איז עניוועי אפן סאו נעמט מען שוין אריין די קינדער און מען צאלט נישט עקסטער פאר די קינדער, סאו די קינדער לערנען זיך ארויס פון דעם. אז מען קען שמוגלען, און ס'איז א מורא'דיגע זאך פאר חינוך, קינדער זעען, ניין ניין, מען דארף צאלן פאר יעדער איינעם עקסטער, אפילו ער האט א חשבון מיט די בית מדרש אז ער צאלט שוין אזויפיל געלט פאר די בית מדרש, די בית מדרש מעג פאר אים צושטעלן אז זיינע קינדער זאלן אריין גיין אין מקווה, איך ווייס נישט צו ער איז גערעכט אין הלכה, אבער לאמיר זאגן אז יא, לאמיר זאגן אז נישט, אבער די קינדער זאלן באקומען די געפיל אז מען שמוגלט נישט. שוין נאך א זאך, יעצט. ס'איז דא אזא מנהג צו גיין מיט די קינדער, אבער סתם אזוי שיקן די קינדער אזוי אין מקווה אזוי פון זיך אליין, דאס איז ממש, דער זיי טון די זאך איז ממש וויאזוי מ'שיקט די קינדער זיי צו ווערן געהארגעט, יא ס'איז, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט טון דאס, עלטערן ווילן גיין מיט א קינד אין מקווה דארף מען, דארף מען גיין, דארף מען מיטגיין מיט די קינד. מען טאר נישט, מען טאר נישט לאזן א קינד אליין גיין אין מקווה, כבר היו לעלומם, מען דארף נישט פונקטליך רעדן, אבער כבר היו לעלומם, איך זאג אזוי, די גמרא זאגט אז טאמער ראש השנה פאלט אויס אום שבת, בלאז מען נישט קיין שופר, ווייל איך האב מורא ס'זאל זיין אמאל א מענטש ער האט פארגעסן אז ס'איז שבת, און ער האט נישט קענען בלאזן שופר, און גיין צו זיין רעבע, און ער האט, יא, און ער האט עובר זיין די עבירה פון הוצאה, ווייל ער וויל טון א מצוה, האבן די חוה מ עוקר געווען די מצוה פון בלאזן שופר ראש השנה פאלט אויס אום שבת. נאכאמאל, מען רעדט דא פון מיליאנען מיליאנען אידן טוען נישט די מצוה פון שופר, ווייל ס'וועט ארויסקומען איין מענטש, וועט ארויסקומען אפשר אין כ'ווייס נישט פון הונדערטער יארן ער וועט פונקט וואוינען אין א פלאץ ווי עס איז דא א רשות הרבים דאורייתא, וואס דארף זיין שישים ריבוא בוקעין בו מיט א גראדע גאס און די משנה ברורה פרעגט ס'איז כמעט נישט דא קיין רשות הרבים דאורייתא, אבער אפשר דאך וועט א איד וואוינען אין א גראדע גאס און ער וועט עובר זיין א איסור דאורייתא בשוגג האט מען שוין מבטל געווען מצות שופר, יא געוואלדיג. יא, איך זאג ס'קען ארויסקומען איין מאל אז ס'זאל ארויסקומען א מכשול פאר א אינגל, יא, אויף דעם וואס מ'שיקט אים אין מקווה, זאל מען וויסן טאר מען נישט גיין אין מקווה, יא, איז איז למעשה אז מ'שיקט די קינד אין מקווה אליין איז עס ממש סואיסייד, יא, מ'האט אים געהארגעט, און הרג'נען א קינד מיינט נאך ערגער ווי הרג'נען, יא, ווער ס'ווייסט אביסל וואס גייט פאר, ס'איז יא, ס'דארף נאר געשען איין מאל א מעשה און ער איז פערטיג פאר לייף, יא.

ס'איז א היפך חינוך, ס'איז א היפך יעדע הייליגע זאך וואס איז דא, יא. סאו בכלל אז אז ווייסט ס'איז דא געוויסע חדרים וואס זיי לאזן די קינדער די די בר מצוה בחורים יא זיי שיקען זיי זיי הייסן די קינדער ווען מ'איז שוין בר מצוה בחור הייסן די קינדער גיין אין מקווה ווייל די ישיבה פארלאנגט עס איז יעדע מענטש דארף וויסן מיט זיינע קינדער וואס די מצב פון זיינע קינדער זענען הכוונה טאמער א מענטש פילט אז זיינע קינדער. אז זיינע קינדער זענען נישט רעדי צו גיין אליין אין מקווה אדער מאיזה סיבה שיהיה זאל ער זאגן פאר די קינד נישט צו גיין אין מקווה און איז אויב מען וועט פרעגן אויב מען די מנהל וועט פרעגן די מגיד שיעור וועט פרעגן אויב מען איז געגאנגען אין מקווה און מען וועט זאגן ניין וועט ער וועט ער מאכן קולות אויפן קינד און ער ווייסט אז די קינד קען נישט די קינד קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט די רעבע איז. בקיצור, לכאורה איז די בעסטע עצה איז מען זאל זאגן פאר די קינד זאל זאגן א ליגענט, יא כאטשיג מען דארף זיי אויסלערנען די קינדער נישט צו זאגן ליגענט, אבער במקום חלילה זאל ארויסקומען א מכשול איז בקיצור, אבער. ס'איז דא וואס זיי טענה'ן, יא, איך ווייס, ס'איז דא אזעלכע וואס זיי האבן דאס, א מקווה איז אזא הייליגע זאך, ס'קען נישט ארויסקומען קיין מכשול ביי די מקווה, יא, ס'שטותים, די מענטשן וואס זיי זענען, וואס זיי זאגן אזוי, לייגן אריין די קאפ אין די ערד ווי די בת היענה, און זיי זאגן ס'איז געשען גארנישט, זיי זענען סתם משוגעים, משוגענע מענטשן, ס'איז בקיצור, ס'איז, יעדער, יעדער טאטע דארף וויסן די מצב פון זיינע קינדער, אויב ער זעט אז ס'איז נישט גוט, אוודאי, טאמער, טאמער ער ווייסט אז אקעי. איז טאמער האט א ספק דארף מען מחמיר זיין נישט צו גיין אקעי. און יעצט קום איך אריין מיט מיין מחאה, אז מען לערנט א קינד פאלש ווערט ער א ליגענער און ער גלייבט נאכדעם אין גארנישט, מען טאר פאר א קינד נישט לערנען פאלש, אזוי זאגט דארט די גמרא, מוטב זיין בויך זאל אים פלאצן און ער זאל שטארבן און ער זאל נישט אנרירן די אות ברית קודש, ריר נישט אן קיין עניני קדושה, איי דאס קינד וועט האבן א פראבלעם? וועסט אים נישט נעמען אין מקווה פאר אל די גוטע יארן, ווי שטייט אז מ'מוז גיין אין מקווה? סאטמאר רב דער דברי יואל איז געווען א גרויסער חסיד פון בעלזער רב, גרויסער חסיד בעלזער רב, ווען ער האט געבויעט די מקווה אין ירושלים האט ער אנגעזאגט בפירוש איך וויל ס'זאל זיין א מקווה אין סעלער אונטן אבער איך וויל נישט א בחור זאל גיין יעדן טאג אין מקווה, טאמער פעלט אים אויס אמאל לעת הצורך, ער האט געהאט א שלעכטן חלום, ער. געזען קרי אדער ער האט מוציא געווען זרע בידים האט זיך נישט געקענט צוריק האלטן זאל ער נישט זיין א גאנצן טאג בטומאה אבער געזאגט בפירוש איך וויל נישט דער בחור זאל גיין יעדן טאג אין מקווה ווער האט ענק איינגערעדט מען מוז גיין יעדן טאג אין מקווה דאס וואס איך וויל פארשטיין סאיז דא אזא מין זאך ווי טבילת עזרא און דעם קודם האט מען דאך שוין דאס מבטל געווען און אפילו סאיז דא שיטות מהאט עס נאר מבטל געווען פאר לימוד התורה האט מען ווייל הלא כה דברי כאש אבער פאר תפילה האט מען עס נישט מבטל געווען און סאיז דא אנדערע שיטות אז נאר ביז ווילאנג

איז ער געגאנגען פון מקווה צו מקווה, ער האט אויסגעגעבן אויף דעם אסאך געלט, ער האט געהאט א קאר געהאלטן ער זאל קענען אנקומען איבעראל אין איין פרייטאג, זאגט ער און דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, היינט קען איך מיר נישט מוחל זיין פאר די אלע עבירות וואס כ'האב געטון, ווייל איך ווייס סאבקאנטשענסלי אז איך האב געהארגעט די קינדער, ער זאגט מיר עס איז דא צוויי קינדער וואס ער ווייסט זיכער זיי האבן זיך גענומען דאס לעבן נאכדעם, סאו איך וויל פרעגן איין זאך. בין איך משוגע צו זענט עטץ משוגע? וואס גייט דא פאר? דער מגיד שיעור זאגט מען מוז גיין אין מקווה? איך וויל דאס פייטן בלי נדר ביי די גאווערמענט, ס'איז נישט דא אזא הלכה אז ער מוז גיין אין מקווה, קען נעמען א שאוער אינדערהיים אדער אין די ישיבה דארטן ווי ער האט א דארמיטארי, מען מוז זיכער נישט צאמנעמען הונדערטער קינדער מיטאמאל און יעדער גייט אינאיינעם אין די מקווה, און נאכדעם האב איך אים געזאגט נאך א זאך, איך בין געווען אמאל אין וויזשניץ מיט יארן צוריק האב איך זיי געזאגט אזוי ווי די עלטערע לויפן נאך די קינדערלעך, ס'דא למשל איינער, ס'דא אפאר נעמען כ'האב שוין געזאגט, אבער ס'דא איינער הערש לייב הענדלער, ער איז נאכגעלאפן די קינדער, געזעסן פרייטאג אין די מקווה צו דרײַ שעה, האב איך אים געזאגט ביסט משוגע געט די העל אוט, האט ער געוואטשט ווען איך בין געקומען איז ער ארויס, ס'דא אנדערע אויכעט דארטן, ס'האט נישט געפעלט חזירים, איז וויל איך פרעגן איין שאלה וואס כ'וויל מ'זאל באמת פארשטיין, פארוואס קען מען נישט מאכן א מקווה נאר פאר יונגלעך? איז דעמאלטס איז געווען דער מענטש וואס האט גענומען קער פון די מקווה האט געהייסן וויינער, אזוי מיין איך, הערשל וויינער האט ער געהייסן, ער איז געווען א לץ, אבער ער איז געווען א קלוג אידל, ער האט געקויפט פארן בעלזער רב ווען ער האט חתונה געהאט א שירעם, פרעגט ער אים וואס עפעס, זאגט ער ס'איז א דרשה געשאנק, זאגט ער וואס א שירעם געט מען, זאל איך געבן א ש"ס, ווייס איך נישט צו אין זיין לעבן עס עפענען. א שירעם וועט ער זיכער עפענען ווען ס'וועט רעגענען. איז הערשל וויינער האט מיר געזאגט ס'איז א ריזיגע עצה און ער איז געלאפן דעמאלטס צו די עירייה און צו רב לאנדא, ר' יהודה לאנדא, שוין נישט געווען דער אלטער רב לאנדא שוין געווען ר' יהודה, ער לעבט שוין אויך נישט, און איך האב נישט געוואוסט אז ר' יהודה לאנדא קען מיך, איך בין אמאל געקומען פורים, איך בין געווען, דו ווייסט איך בין געווען נאכדעם וואס מען האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון איבעראל בין איך געווען אין ארץ ישראל פורים, נו ווי גייט א איד אבי מען קען אים נישט, איך בין געגאנגען אין שול ווי. קיינער אויף די וועלט קען מיך נישט. ווער האט מיך יא געקענט? קיינער נישט. און כ'האב געוואלט הערן דארטן קריאת המגילה און גיין עסן די סעודות. קומט צו צו מיר א אינגערמאן, קלאפט מיך אויפן רוקן און זאגט, אנטשולדיגט, אה, כ'האב שוין געמיינט דא גייט זיין פלאם פייער. נע, ער זאגט, אה, איך וויל אייך בעטן, דער רב האט געבעטן אז איר זאלט קומען זיצן אויבן אן. זאג איך אים, ביסט א ליגענער, דער רב קען מיך נישט און איך קען אים נישט, און וואס פארדרייט איר א קאפ? זאגט ער, איר ווייסט ווער איך בין? איך הייס ווינקלער, איך בין דעם רב'ס איידעם. דו האסט א ברודער וואס ער האט אויך אן איידעם ווינקלער, און אונז זעמיר ברידער, און איך ווייס ווער איר זענט, שוין גיי איך צו, איך געב שלום דעם רב, הער אהין, כ'האב מיך דערשראקן, ער וויל מיך שלאגן, זאגט מיר ר' מנחם, איר זענט אזא טייערער איד, יוי זענט איר א טייערער איד, פרעג איך אים פארוואס בין איך אזוי טייער, זאגט ער איך האב זיבן מקווה'ס דא אין בני ברק, און פון פיר דרייסיג אינדערפרי ביז צענע איז עס אפן, און כ'האב א משגיח, און דאס קאסט מיך זעקס. הונדערט טויזענט שקל א יאר, נישט אים קאסט עס, קאסט די עיריה, איך האב עס דא טוט זיך, דער איד זאגט איר זענט א טייער איד, איך וויל לעבן אייך ליינען די מגילה, דאס איז מחיית עמלק וואס איר טוט, עניוועי, סאו דאס איז געווען דארטן, יעצט. איך האב זיי געגעבן אן עצה אז מען זאל מאכן א מקווה וואס נאר קינדער גייען דארט אריין, מען זאל מאכן דאס וואסער נידריגער, זיך קיינער נישט דערטרינקען, און מען זאל מאכן נאר פאר קינדער, און קינדער אז מ'הייסט ארויסגיין גייען זיי ארויס, ס'איז נאר די. חזירים וואס זיי לויפן נאך די קינדער, די גייען נישט ארויס. קיצור האט מען געמאכט איין גרויסע מקווה אין וויזשניץ ווער ס'קען זיך אויס, ס'האט אונזער משפחה געבויט, די פעלדמאנישע, דאס איז אונזער משפחה, רבי לעבער'ס אייניקלעך, איז זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געמאכט נאר פאר קינדער, און דארטן טאמער זעט מען א מענטש וואס א בחור צו אינגערמאן גייט דארט אריין, זאגט מען אים גיי ארויס, און נישט כאפט ער מכות רצח, דו באלאנגסט נישט דארטן, עניוועי. ס'פארט גוט, ס'פארט נישט אזוי שלעכט. איז יעצט קומט זיך אן דא דער נייער מורה הוראה, איך געב אים רעספעקט אלס א מורה הוראה, איך געב יעדעם רעספעקט אלס א מורה הוראה, באט עז לאנג עז הי דאזענט באדער די שיטה, איך האב אויך א שיטה, נישט אז סאטמאר רב האט א שיטה אז ער קען זאגן מען זאל אויספאפן דאס יונגל, דאס יונגל לערנט מען אויס ער זאל אויספאפן אז ער איז געווען אין מקווה צו ער איז נישט געווען, דו ווייסט וואס דאס גייט זיין? איך וויל דיר נישט זאגן וואס דאס גייט זיך אויסלאזן. דו טארסט עס נישט טוהן, דו מוזט ברבים פורט הנדר זיין אז ס'טוט דיר לייד, האסט נישט געכאפט וואס דו רעדסט, ווייל טאמער נישט, זאלסטו וויסן איז דיין האטליין אויסגעשפילט פון היינט אן און אין אייביג, ווי קענסטו זאגן מ'זאל לערנען א קינד ער זאל זאגן ליגנט, ווען א קינד זעהט אז די טאטע זאגט א ליגנט, דעמאלטס פארגעסט פארלירט ער די גאנצע דרך ארץ פארן טאטן, און די טאטע קען אים שוין נישט זאגן קיין שום מוסר אויך נישט, ווייל ער ווייסט שוין נישט ווען ס'איז אמת און ווען ס'איז ליגנט. יעצט, איך בין געגאנגען, כ'האב ארויפגעלייגט. גערעדט, ווייל מענטשן ווייסן נישט, איך האב עס שוין געזאגט צענליגע מאל, איך זאג עס איבער, מעג מאכן חזרה אמאל, פון די גמרא אנגעהויבן פון מסכת פסחים, און איך ברענג גראד דעם שלחן ערוך, איך דארף נישט אריינגיין אין שקלא וטריא פון די גמרא, איך ברענג די הלכות, הלכה פסוקה, און איך ברענג צו אלע אחרונים צו דעם, און מען זאל זען מיט וועם מען מעג זיך באדן און מיט וועם מען טאר זיך נישט באדן, קוקן אויף אן ערווה טאר מען קיינמאל נישט, נאר ס'איז דא געוויסע ערווה'ס וואס אז מען קוקט ווערט מען מער עראוזד, מען ווערט מער נתחמם, למשל דיין טאטע, דו ווייסט וואס פון דארטן ביסטו ארויס. געקומען, און די זעלבע אויכעט א שווער, דו ווייסט פון דארטן איז דיין ווייב ארויסגעקומען, דאס איז נישט מיין אייגענע אויפטוה, הער רבותי איך האב ענק אלע אין דר'ערד אריין, סאקמערע בהמות, איך האב ענק אין דר'ערד, ס'איז גמרות, ס'איז שולחן ערוך, ס'איז הלכה פסוקות, איז די אלע זאכן דארף מען זייער אובאכט געבן, און מען דארף וואטשן, און טאמער מען וועט אובאכט געבן אויף די זאכן, עט נישט זיין אזויפיל אינסעסטס, ווייל אינסעסט איז דאך פעמילי. אה, דיין מאַמע שיקט דיך מיט מיר אין מקווה? אה, דאָס איז זיין נעפיו? אה, האָט ער אַ מחילה צו שטופּן? בהמות וואָס איר זענט! יעצט איז דאָ אַזוינפיל אלמנות און אַזוינפיל יתומים, און ס'איז דאָ אַזוינפיל וואָס האָבן פאַרלוירן נעבעך דעם טאַטן מיט וועם צו גיין אין מקווה. ס'איז אסור פאַר אַזאַ יונגל צו גיין אין דער מקווה ביז ער ווערט בר מצוה. באמת ווען מען פרעגט מיך, טאָר ער נישט גיין ביז נאָך דער חתונה, ווייל מיר זאָגן יונגעלייט וואָס מ'טשעפּעט זיי, וואָס האָבן קליינע בערד, און מ'מיינט זיי זענען בחורים. טון א בחור אין די היינט האט קיינער נישט קיין מורא היינט שיסט ער אים אריין אין קאפ אריין רבותי איך וויל ענק זאגן שיקטס נישט קיין קינדער אין קיין מקווה עס איז נישט קיין פלאץ ווי א קינד מעג גיין און נישט נאר דאס ווען ער גייט אין שול דאווענען שבת ער וויל נישט אזוי לאנג זיצן ביים דאווענען שפילט ער זיך דא און דארט עווענטשעלי קומט ער אן ביז צו די מקווה און איינמאל אז ער קומט אן ביז צו די מקווה דעמאלטס איז שוין דארטן דא אסאך חזירים וואס זיי ווארטן אויף אים זיי מען אים אריין ריפן געבן א לאליפאפ מיט אנדערע זאכן.

עיקר הלכה אז מען זאל וויסן ס'איז נישט קיין חסידות, ס'איז בעיקר הלכה, ס'איז פונקט אזוי ווי ווי שבת מוזטו האלטן צו ווען דו עסט מוזטו מאכן א ברכה, ס'איז די זעלבע הלכה, לעולם לא ירחץ אדם עם אביו עם רבו, מחלוקת קען זיין די רבי ברויך עם האבן אבער די רעסט אוו די זאכן וואס מען רעכנט אויס דאס איז עיקר הלכה, און בכלל אין ארץ ישראל ווען זיי גייען אראפ אין מקווה אדער דעקט מען זיך צו מיט א האנטוך אדער. האלט מען די הענט פאר די ערבה, דו קענסט נישט זען צו ס'איז א זכר צו א נקבה, ער באהאלט עס, דאס איז די דין, שולחן ערוך ווערט געברענגט אז ווען מ'קומט ארויף פונעם נהר דעמאלטס מוז מען נישט באהאלטן, מ'גייט אראפ דארף מען יא באהאלטן ווייל אנדערע מענטשן זעען, אבער דאס איז, כ'מיין דאס איז הלכה, דאס איז זאכן וואס מ'טאר נישט משנה זיין פון דעם. יעצט א טאטע פלאגט זיך מיט א קינד גענוג, ער ברענגט אים אויף די וועלט, ער שיקט אים אינעם בעסטן בית חינוך, ער טוט אלעס ער זאל מצליח זיין אין תורה און יראת שמים, ס'קומט פרייטאג טראגט ער אים אריין אין מקווה איז ער פיניש, הי קילד אים פאר לייף, און נאכדעם קומט נאך איינער א חבר און ער קען נאך דאס יונגל און שטופט זיך אים אריין צווישן די פיס און ס'ווערט פרייליך אינדערוואכן, סאו אלע אלמנות און אלע טאטעס וואס זענען אלמנ'ס וואטש יור טשילדרען ווייל ס'איז דא אזויפיל חזירים אין די סטריט. אונז פיקט מען אויף צוביסלעך, מען זעצט איין, מ'האט יעצט נאך אמאל איינעם איינגעזעצט, אבער אונז פיקט מען זיי נישט אויף אזוי שנעל וויפיל זיי ווערן חזירים. דא קומט אריין די אלע הלכות וואס כ'האב דיר געשיקט. כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי ס'קומט זומער דארף מען צוגרייטן די קינדער פאר זומער, מען דארף זיי קויפן א שווים סוט מיט אנדערע זאכן, עטס ווייסט דאך יעדע זאך האט זיך אירע זאכן, ס'איז אבער דא נאך א זאך, מען דארף זיי צוגרייטן וועגן סעקשועל אביוז, מען מוז זיי צוגרייטן אז ס'איז גרויסע צרות, און ס'איז דא וועלדער און פעלדער און מ'געט זיך נאר א דריי אונטער א בוים און תחת כל עץ רענן און אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים טאטשט מען. רבותי יו העוו טו טאלק טו יור טשילדרען אפען און סטרעיט און אז דו קענסט נישט לאז זיי הערן מיין האטליין, זייער אסאך טאטעס זאגן אז זיי טוען דאס. זאגן איך קען אזוי נישט רעדן צו מיין קינד, סאו לאז אים הערן די האטליין און ער פארעכט אים טאמער די קינד פארשטייט נאך נישט פונקטליך וואס דאס הייסט א פיפיק און א וועדזשיינע און א לאך און אריינשטופן און א מחילה, יו העוו טו סטארט ביאינג אפען אונז לעבן אין אזא סאסייעטי ווי אלעס איז היינט אין די גאס. נאכדעם איז דא זאכן וואס מען דארף זייער שטארק זיין געווארנט, שיקסט דיין קינד אין קעמפ, צאלסט א גרויסע פרייז, האו סעיף איז די טשיילד אין די קעמפ, ס'איז דארטן דא פרויען, ס'איז דארטן דא איטאליענישע גוים, און. רוסישע גוים, האו סעיף איז די טשיילד אין די קעמפ? קען נישט קומען איינער נעמען דערווערגן אדער דערשטיקן אדער אריינווארפן אין סעספול אזוי ווי אונזער אלטע מלמדים האבן געטוהן נאכדעם זיי האבן גערעיפט א קינד און אריינגעווארפן אין סעספול? סאו איף יו רילי נאט שור וואטס גאוינג אן האלט איך אז דער עולם זאל אנהייבן צו פארלאנגען אז אונז וויל מיר אידישע סטעף. ס'דענקט זיך מיר איך האב אנגעהויבן א נייע מישען אז מ'דארף רעדן וועגן סעקשועל אביוז האט יעדער געזאגט איך בין צודרייט. אבער ווער איז געבליבן דער צודרייטער אין די ענד? פון ווי זענען געקומען די אלע וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן? דאך נאר געקומען פון דעם וואס מען האט זיי מאלעסטעד דער בורגער, יעצט אפגעפגר'ט דער בורגער. ער האט אויך געטאטשט זיינע אייגענע קינדער, נאר האט זיך געזאגט יעצט מאך אויס אויב עטס מאכט נישט קיין שווייג, איך וועל זאגן דער חפץ חיים מיט לשון הרע, טאמער מאכט עטס נישט קיין שווייג פון מיר, זאלט עטס געדענקען איין זאך, זי דארף באקריגן א חליצה און זי האט עס נישט קריגן פון די בורגער, דער וואס איז געשפרינגען דאס ווייב האט נישט געהאט קיין קינדער מיט אים סא דארף זי חליצה און דא וויל איך די בולשיט איז אווער געענדיגט יידל ראזענבערג'ס קינדער טאר קיינער נישט זיין אין קעמפ אפילו נישט דוד אויך נישט איך וויל זיי דארט נישט האבן און שלמה הערצאג. און די אלע אנשי מעשה דארפן טאר נישט זיין אין קעמפ, די מיידלעך דארפן האבן העלפ, איך האב זיי געזאגט דעמאלטס, איך דענק איך בין געווען אין פאפא'ער מיידל קעמפ אלע יארן, איך פלעג באצאלן, איך בין געווען א קעמפער, א סטעף, איך בין נישט געווען קיין סטעף, איך בין געווען, כ'האב באצאלט. בין איך אמאל צוגעגאנגען צום פאפא רב, זכרונו לברכה, איך האב אים געזאגט, זאג נאר, איך וויל דיך פרעגן עפעס, אז א מיידל קומט אין קעמפ און זי פארגעסט איר מוך שהתקינה לנידתה, פרעגט ער וואס הייסט וואס, זאג איך טעמפעקס, זי האט פארגעסן טעמפעקס, ס'דא אפאר מינע טעמפעקס, א מיידל האט א טעמפעקס וואס ס'דעקט, נאר איבער אינדרויסן די וועדזשיינע, און א פארהייראטע פרוי האט א טעמפעקס וואס גייט אריין אין די וועדזשיינע, אבער א מיידל איז צוגעמאכט דארט, צו וועם זאל זי גיין בעטן דעם מוך שהתקינה לנידתה ס'זאל נישט בלוטיגן? זאל זי צו אייך צוקומען בעטן עס? זאגט ער חס ושלום. זאג איך נו צו וועם יא? צו וועמען דען זאל זי גיין בעטן, צו רבי אנערש סאמעט? זאגט ער חס ושלום. זאג איך רבי נאר צו וועם? זי בלוטיגט? זאגט ער ביסט גערעכט איך מוז אריין נעמען א פרוי, דעמאלטס האט מען אריינגעגעבן רעבעצען פאנעט, די באקאנטע רעבעצען פאנעט, האט נעבעך פארלוירן יעצט א זון וואס האט זיך גענומען דאס לעבן אין א טוילעט ערגעץ, די רבנים דארף מען אויך אויפקלערן, זיי כאפן נישט וואס דא גייט פאר, זיי זענען שוין פארהייראט און זענען שוין זיידעס און פאפא רב האט שוין געהאט חתונה געהאט נאך פאר די קריג, באט דעי סטיל דעיר נאט אפ טו פאר צו וויסן וואטס גאוינג אן, און מען דארף זיי צוהעלפן, מען דארף זיי געבן אביסל ווי מען זאגט אנדערסטענדינג. איז למעשה האט מען גענומען רעבעצן פאנעט, אין זכות פון מיר האט זי א דזשאב, און די דרעק האט אמאל געוואלט ארויסווארפן מיינע צוויי קינדער פון די קעמפ, זי האט נאר נישט געקענט ווייל איך האב באצאלט גרויס געלט, פארשטייסט? דאס איז עס, דאס די אלע דרעקערס, ווארף ארויס, ווארף ארויס, פארוואס נישט? זאלט וויסן ר' מאטעלע'ס זון דער פון לאנדאן האט געשריבן א בריוו אז די אלע צרות וואס געווען זעמער יעצט דורך געגאנגען מיט די קאוויד און מיט די אלע אנדערע צרות, און וואס יעצט גיימער נאך יעצט דורך דאס איז דאס, ווייל מען ווארפט ארויס יונגלעך און מיידלעך פון די חדרים, האט אים איינער אנגעקאלט, ער איז גראדע א ידיד מיינער, האט אים אנגעקאלט און געזאגט, דו פערד וואס דו ביסט, דו ווייסט ווער ס'האט ארויסגעווארפן די מערסטע קינדער פון א תלמוד תורה און פון א מיידל סקול? דיין פארקאקטער מאטעלע, דיין טאטע! זאגט ער, יא, ער ווייסט, ער האט טאקע נישט גוט געטון, דעטס איט, ס'מיינט נישט אז ווייל ער האט עס געטון איז עס תורת לאקשן, ער האט נישט גוט געטון זאגט ער, און וועגן דעם טו איך אים זייער שטארק פרעיזן, ביקאוז אזוי דארף מען זיין, דו זעסט יענער האט געמאכט א טעות זאגט מען ס'איז געווען א טעות.

נאר ער איז געווען א אנגעבלאזענער אינדיק, ער האט נישט געגאנגען שאפן געלט, נאר געשיקט מיין פעטער האט ער געשיקט גיין שאפן געלט, וואט א שעים דיס מען, עניוועי איז וואס איז געווען איז אז די חברה האבן ארויסגעווארפן וועמען וואס זיי האבן געוואלט, די רעבעצין פאנעט האט געוואלט ארויסווארפן מיינע קינדער פון צוויי קינדער פון די קעמפ, פארוואס זיי זענען געווען לעבעדיגע קינדער כנראה.

ס'איז געווען די ישיבה פון טשעסטער, טשעסטער, איך האב עס ערלעדיגט, ס'איז געווען א בחור וואס האט זיך געדרייט דארט אינדרויסן און פלעגט אריינקאלן בחורים אין די דארמעטארי ווילסט ארויסקומען האבן א גוד טיים, איך ווארט דיך דא און דא און דא און דא, און די בחורים האבן מורא געהאט, ס'איז געקומען א פוינט וואס די בחורים האבן טאקע מורא געהאט, האט מען געשטעלט דארטן. אן אנדערקאווער פאליס אין די וואודס און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים איינגעזעצט, א היימישער בחור, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, עטס זאלטס וויסן דעט עז לאנג ס'איז אזא הייסער זומער היעט מעיקס א לאט אוו. היעט אין די באדי און סמאכט מען זאל ווערן ווערן סעקסי ענד איטס אן אנבעליוועבל סטארי איף יו גאנע לעט יור סעלף און אז עטס לאזן דיינע קינדער אין די וואודס אז ס'האט עפעס געשען איטל בי יור פאולט נאבאדי עלסעס מ'דארף יעדע ווי מ'שרייבט איין דארף מען וויסן ווער ס'גייט אלץ וועלעכע קינדער ס'גייען דארטן אלץ און ס'קען זיין ס'נישט גוט אז זאלסט שיקן דיינע קינדער דארטן למשל אז חזקי' ראזנבערג זכר צדיק לברכה איז געווען אין יונגל קעמפ האט דער טאטע האט אים געמוזט אנזאגן זאלסט נאר זיין אין די בעיקערי ביינאכט איך וויל דיך נישט זעהן אין ערגעץ אין די קעמפ ווייל ער האט געוויסט ער איז א טרענד זאק. און ווען חזקי האט דיך אריינגעכאפט ביסטו געווען פיניש איך געדענק דא פלעגט ער זאגן א בחור'ל העלף מיר נאר אראפ דא מיט די דאס מיט די וויינען צו מיט די סווער וואטעווער איט וואס און וואס איז געווען ווען ער איז אנגעקומען אונטן אונטן איז געווען צרות סאו אין דעם וויל איך ענק זאגן הערטס אויס רבותי יו אר סענדינג יור טשיילד אוועי ענד יור נאט גענע סי הים סאיז נישט אזוי ער קומט אהיים יעדע נאכט אז ס'טוט זיך עפעס זעהט מען גראד אויפן קינד'ס פנים וואס ס'גייט פאר היער יור נעווער גענע סי נעווער! ווען דו וועסט עס זעהן איז ווען ער וועט קאמיטן סועסייד אדער וועסט אים מוזן נעמען צו א סייקיאטריסט. סאו בי עז סמארט? און מאכטס ענק נישט משוגע. ס'איז אמת אז קינדער מוזן אוועק גיין ביקאוז די לופט, זיי קומען דאך אהיים אלע צוויי מאל אזוי הויך ווי זיי פארן. כ'האב אמאל געזאגט, וועבער יאסי האט מיר אמאל געזאגט אז די קעמפ מאכט נישט קיין געלט, ווען נישט די פאווערטי וואס מען גנב'עט צו, מאכן זיי נישט קיין געלט, ס'איז א לוזינג פראפאזישאן. זאג איך אים, וועבער יאסי ווייסטו וואס, איך וועל דיר זאגן? פארוואס? הער מיך אויס קלאר, איך וועל דיר זאגן, ווייל דו נעמסט א קינד אריין אין קעמפ. יא, דו ווייסט דאך נישט וויפיל ער וועט עסן און די אלע זאכן. סאו איך האלט, נעמסט אריין א יונגל אין קעמפ, דער טאטע זאל איינלייגן דארטן איך ווייס אזויפיל און אזויפיל געלט, און ער וועט גיין אויף די וואג, ווען ער קומט אן וועגט ער נײַנציק פונט, ער גייט אוועק וועגט ער הונדערט און צען פונט, סאו די צוואַנציק פונט וואס איז ביי אונז געוואקסן, פאר דעם דארף ער אונז קאמישן, ווייל ס'איז דאך אונזער עסן. ער האט דעמאלטס אזוי געלאכט, זאגט ער דו כאפסט אבער נישט אז דאס עסן געט אויך די גאווערמענט, אונז געבן דא גארנישט, אונז געבן דא א שטיקל גרינע גראז, עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן, מען דארף זייער זייער אבאכט געבן וואס טוט זיך אין די קעמפ, און ווער ס'איז באלעבאס, און די מנהלים און די מנהלות, זיי קענען זיין גרויסע דרעקעס, ס'האט מיר איינער געזאגט אפן און קלאר, ער זאגט זייט דו האסט דיך אריין געלייגט אין דעם נושא, זענען צענדליגע מלמדים ארויס פון מלמדות, און זענען מיינע חברים, זענען שוין געווען איינגעפעדעמט יארן לאנג. האב איך זיי אלע געפרעגט וואס עפעס ביסטו ארויס פון די מלומדות? האבן זיי מיר אלע געענטפערט, אמאל האסטו אריינגעקלאפט אין א קינד האסטו אים געקענט אראפציען די הויזן, האסטו אים געקענט כאפן דעם פיתיק דורך די הויזן, היינט יו טאטש א טשיילד יור פינישד. ער זאגט מיר מלמדים וואקן אפילו נישט דורך אין א שמאלע האלוועי ווי קינדער שטייען דארט ביקאוז די מינוט ס'אינגעלע דארף נאר זאגן דו האסט געוואלט נעמט מען אהער די ווידיאו און און ס'איז תורף. יעצט וויל איך זאגן, ווען עס גייטס אריין למשל אין באבובער קעמפ, אין באבוב פארטי עיט, ווייל דער אנדערע באבוב בין איך נישט גורס, ווייל ער האט דארטן דעם משוגענעם רב, דעם סאסרעגענער'ס זון, וואס האט זיך געוואלט לעקן צו סאקמער קאקמער, האט ער אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג, דו בהמה וואס דו ביסט, ווען דו ביסט נאך געווען א דבר שלא בא לעולם, האב איך שוין געפירט קהילות, קהילות מיט שטעט, מיט קעמפס, מיט געזאגט הדרכות, מיט מקוואות, אויכעט א בהמה, א פערד, מ'נעמט די קעמפס. און מען שיקט אהין די קינדער, און ליטל דו יו נאו וואטס העפענינג דער, קודם איז דא אסאך פון די יונייטעד נעישאנס, ס'איז דא אסאך מינע גוים דארטן, אזאלעכע גוים אזאלעכע גוים, ס'איז דא גויטעס, ס'איז דא אלע מינע, עטס מיינטס אז ביי די גוים און ביי די גויטעס איז נישט דא חברה מיט שלעכט בלוט אזוי ווי ס'איז דא ביי די אידן, עטס מיינטס נאר די אידן האבן שלעכט בלוט, נא! יעדער האט די זעלבע שלעכטע בלוט. און וויאזוי קענט עטס טראסטן א גוי וואס איז פֿיר און צוואַנציק שעה מיט די קינדער און נאכדעם האבן זיי עקסטער באנגעלאוס ווי זיי שלאפן יונגלעך מענער און פרויען אלעס אינאיינעם ס'איז אזא גרויל אויב דער חינוך ברענגט עפעס אין די קעמפ ווייל ס'איז א קלארערערע לופט און מען רוהט זיך אויס די זנות וואס מען פיקט אויף אין קעמפ אז ס'שלאפן צוואַנציק דרייסיג גוים און גויטעס אין א באנגעלאו כ'האב עס שוין געזעהן אויף אסאך פלעצער זיי שלאפן איינער אויפן צווייטן איינער לעבן צווייטן. איינער אויף די פלאר, די קעמפ קערט נישט, ברענגסט א פרענד, ברענג א פרענד, דאס איז אזוי נישט קאנטראלירט. נאכדעם וואונדערט מען זיך וואס דער אייבישטער מאכט אזאלעכע געוואלטיגע זאכן, די וועלט האט זיך דאך יעצט געשאקלט מיט דעם גוי, פרעגט מען אייבישטער, בייבישטער ווי ביסטע, הע? וואט העפענד? תירוץ איז, דער אייבישטער ווערט ווילד ווען ס'קומט צו זנות, ער איז אנקאנטראלעבל, האסט אמאל געזען ווי א מאן קומט אהיים און שרייט אויף די פרוי קולי קולות, ער איז אנקאנטראלעבל, דאס ווערט דער אייבישטער ווען דו טוסט זנות. און עספעשעלי נאך ווען דו טוסט עס מיט צאן קדשים יונגע זיסע קינדערלעך וואס זיי זענען די פיוטשער פון כלל ישראל, איך האב געהאט אמאל א מחותעניסטע זי לעבט שוין נישט און זי איז געווען פון די מיידלעך וואס זענען איבער געבליבן אין דעברעצין זיי האבן דורך געלעבט די מלחמה יעדער האט זיך צוזאם געזאמלט ראש השנה יום כיפור און שמחת תורה מען זאל אפפירן די הייליגע טעג כבימים טובים איז געווען אז מ'איז געקומען אין די שול, אלעס איז געווען ליידיג, ס'איז שוין נישט געווען קיין ארון קודש, דער ארון קודש איז נאך געשטאנען אבער שוין נישט געווען קיין ספר תורה'ס גארנישט, עס איז געווען דער אלטער דעברעצינער רב, עס האבן זיך צוזאם געקומען די יונגלעך און די מיידלעך, די וואס זענען נאך פארבליבן, ס'איז געווען ממש קיינער נישט געבליבן, און דער דעברעצינער רב האט גענומען א מיידל און ער האט געטאנצט מיט איר.

יו פיפל אר די וואנס דעט אר האלדינג אן טו הים, און נישט עטץ נישט דא קיין כלל ישראל נישט דא גארנישט, סאו דארף מען געבן יעדן א לעקטשער א שיעור פאר ער פארט אין קעמפ ער זאל זעהן זיך נישט צו פארדרייען אין עפעס א זייטיגן אייל וואס דאס טראגט דיך ערגעץ אוועק צו אונטער די באנגעלאו און אזוי ווייטער, נאכדעם דארף מען רעדן וועגן סעיפטי פון סווימינג פולס, עטץ ווייסט די גאנצע צייט אין די קאוויד, איך איך בין דאך אויך. איך האב געקענט ווען זיין א וויקטים אזוי ווי יעדער, נאר ברוך השם איך בין נישט געווען א וויקטים ווייל איך בין געווען ביזי במלאכת שמים, בין ארום געפארן פון שטאט צו שטאט און פון לאנד צו לאנד פון מדינה צו מדינה און כ'האב יעדן געטשעקט די מקווה צו ס'האט גענוג קלארין צו ס'איז געהעריג סטערעלייזד, הגם זיי האבן געזאגט אז ס'קען זיין ס'העלפט גארנישט עניוועי ס'איז עפעס אזא נייע מין מגיפה בין איך יעצט געוואויר געווארן אז ביל געיטס דער גרויסער ביליאנער וואס אונז ניץ מיר אלע זיינע קאמפיוטערס איז געווען דער גרעסטער רוצח ער איז א היטלער, ער איז א היטלער נאמבער וואן, נאר אויף אן אנדערן אופן, ער שיסט שוין נישט היינט די אידן אין די שיער, ער האט עטץ געוואלט אלע אין דר'ערד לייגן, ווען אונז זאל מיר געהאט שכל וואלט מען צוזאם גענומען א אסיפה פון גאנץ כלל ישראל פון איין עק אמעריקע ביזן צווייטן, מען רופט עס האלדינג הענדס, און אונז וואלט מיר געטאנצט און געזאגט רבונו של עולם שכוח אז דו האסט אונז געלאזט לעבן, ווייל ס'איז געהאלטן נישט ווייט, און די וואס זענען געבליבן לעבן אסאך איז בעסער ווען זיי שטארבן ווען דערהרגעט די מענטשהייט, ווייל ביל געיטס האט זיך איינגערעדט אז. כביכול דער אייבישטער האט געמאכט א מיסטעיק, ער האט באשאפן אזא גרויסע וועלט, אבער רוב דערפון איז דאך וואסער, דאס הייסט טו טירדס אוו די ווארלד איז וואטער, ממילא וועט מען נישט האבן ווי צו וואוינען, איז דארף מען קודם אפשניידן דעם פיפיק מען זאל נישט קענען האבן קיין קינדער, ער איז געגאנגען ער האט געהאט דריי קינדער און מען האט אים געכאפט אז ביי די ארבעט אם מעסט ער אריין מיט אלע סעקס רעטעריס.

גבורה תפארת יעדע איינער זעקס טויזענט יאר אונז זעמער אין עולם השמיטת הפחד אונז זעמער אין גבורה נישט חסד אונז זעמער שוין אין גבורה און נאכדעם וועט קומען תפארת ס'וועט אבער נאך אלץ נישט זיין משיח סאו דעמאלטס קען זיין ס'וועט שוין זיין משיח אבער ס'וועט זיין די וועלט וועט זיין מער הייליגער און ריינער סאו יעצט האלט מיר אונז אין די מיטעלסטן פופציג טויזענט יאר פון שמיטה. שמיטת הפחד פון גבורה, זיי זענען נישט אינגאנצן בהמות, עפעס זעען זיי נאר דא אז ס'שטייט אין חומש בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, דאס איז אויף אן עולם הגשמי אזוי ווי ס'איז יעצט, אז חוה האט געקענט וואוינען מיט א שלאנג, דאס איז נישט געווען דעמאלטס, און דאס אלעס ארבעט מיר אונז יעצט אויס אז ס'זאל נישט קומען נאכאמאל חלילה, אבער ווי לאנג די וועלט שטייט איז דאך נישט וויכטיג, ס'הייסט דאס אלעס האט דער אייבערשטער געקענט באשאפן און יעדן איז געווען פלאץ, נאר וואס ביל געיטס קאמפיוטער האט אויסגערעכנט אז דער אייבערשטער איז נישט געווען גענוג קלוג צו רעכענען אזוי ווי זיין קאמפיוטער, און אונז האב מיר זיך פון דעם הינט געלאזט. ער מיט נאך אפאר חברה חבירים האבן געמאכט די גאנצע מגיפה. זיי האבן געוואלט מאכן אז אלע אונטער פופציג זאלן בלייבן לעבן, העכער פופציג זאלן גיין אין דר'ערד. וואס הייסט וואס זיי האבן געוואלט? היטלער האט אויך געהאט דעם זעלבן פלאן, ס'האט געהייסן די קיו פארטי פייוו. ס'איז נישט געווען די באס וואס פארט אין ברוקלין, ס'איז געווען א פראגראם מ'זאל גיין צו אלע שפיטעלער, ווער ס'קען גיין ארבעטן זאל ארבעטן און וועם נישט זאל מען פארברענען מיטן שפיטאל אינאיינעם. פארברענען צענדליגע טויזענטער קראנקע מענטשן ועתה קם תחת אביו איז אויסגעשטאנען ביל געיטס א מיליאנער מען האט פאר אים מורא געהאט און מען האט אים געטראסט עס קומט יעצט ארויס אין יוראפ א צייטונג עס איז א פלעמיש איך קען עס נישט פונקטליך איבערטייטשן אבער ביי אונז איז אויך ארויסגעקומען יעצט מען איז געוואויר געווארן אז דאס איז געווען נישט מער ווי א געלט פראפאזישן מען זאל אויסהרג'ענען די אלטע ווייל די אלטע זענען שוין א אוכל ואינו עושה זיי עסן און זיי פארדינען שוין נישט, און מען זאל אויכעט די אלע מעדעצינען, מען דארף נישט אויסגעבן אזויפיל מיליאנען פאר מעדעצינען, און דעטס איט, יו ענדזשויד יור לייף, ענדזשוי ביז די פֿופֿציק, פֿערציק, פֿינף און פֿערציק יאר, ענדזשוי לייף ענד דעטס איט. סאו דאס זאלסטו וויסן, דער גוי איז נישט דא צו זיין דיין פרענד, ער איז זיין פאקעטבוקס פרענד, און יעצט ווערט מען געוואויר, פאוטשי, איך האב גראד געזאגט ער איז א ליגנער, ער איז א לינקער, יעצט ווערט מען געוואויר ס'איז אלע זאכן געווען פול מיט שקר, ער אליינס איז זיך שוין סותר, ס'רעדט, אזוי געזאגט, אזוי געזאגט, ער ווייסט שוין. נישט וואס ער האט געזאגט ווייל ער געדענקט נישט ווער ס'האט אים דעמאלטס געצאלט דאס געלט. יעצט איך בין געגאנגען, איך האב איינער פון מיין משפחה, כ'ווייס נישט צו וויל מען זאל וויסן, נאר ער האט מיר געגעבן דאס וואס דער פרעזידענט האט גענומען, איך דענק אפילו נישט וויאזוי ס'הייסט, ער האט געזאגט הער מיך אויס, דו פארסט ארום איבעראל, דו וועסט ווערן סטאק ערגעץ, חלילה קראנק ווערן, און ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל דיך אפילו קומען אויפפיקן, סא כ'וויל דיר געבן דאס, און איך האב עס גענומען, ווען כ'האב געפילט אביסל פיבעריש האב איך גענומען אפאר שטיקלעך יעדן טאג, און ברוך השם כ'האב עס נישט געהאט, כ'ווייס קלאר כ'האב עס נישט געהאט. כ'בין אבער געפארן פון שטאט צו שטאט, כ'האב געטשעקט יעדן די וואסער, ס'איז דא טעסטערס, כ'האב אלעס געטעסט, בין אפילו געווען אמאל אויף א פלאץ, כ'בין אראפגעפארן פון ניו יארק ביז ווירדזשיניע, סאדערן ווירדזשיניע, האב איך אנגערופן, זיי ווילן איך זאל טעסטן א מקווה, זיי ווילן זעהן צו ס'איז סעיף, האב איך געזאגט אזוי, הער מיך אויס, דיין מקווה איז א הונדערט פערסענט סעיף, ס'האט אלע קעמיקעלס וואס ס'דארף האבן, קודם כל ווייל ס'איז שטאט וואסער, שטאט וואסער איז עניוועי אייביג סעיף, עספעשעלי נאך ווירדזשיניע, ווירדזשיניע איז א. היי קלעס סטעיט, און כ'האב געזאגט דו קענסט גארנישט מוסיף זיין, דו קענסט נאר איין זאך טון וואס איך האב איינגעפירט אין אלע מקוואות, כ'האב איינגעפירט איין זאך, חפיפה אינדערהיים, איי דער ש"ך זאגט אז מ'מאכט נישט אין בית הטבילה חפיפה איז די טבילה נישט כשר, האב איך געזאגט מאך אין די מקווה, וואש דיך אביסל ארום, צווישן די פיס, די האר צווישן די פיס, און דאס איז מען יוצא געווען לויטן ש"ך לכל הדעות, נאך אפילו בעסער ווייל ס'איז מים נישט תלושים, ס'איז פון די מקווה, איז. א גרויסער מורה רב ביי די ספרדים האט עס געהערט האט ער געזאגט אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט מען האט אויך אנגעהויבן אזוי זיך צו פירן שפעטער איז געקומען די עדה החרדית א האלב יאר שפעטער און זיי האבן אנגעהויבן ווער האט דיר געגעבן א היתר ווי אזוי כ'האב אים געזאגט וועסט צו מיר רעדן ווי א נארמאלער מענטש זאל איך צו דיר רעדן הייבסט אן ווער וואס און ווען זאל איך דיר זאגן גוד ביי. און כ'האב אים אלעס מסביר געווען, און ער איז געווען זייער צופרידן, ער האט געזאגט איך זאג אייך איך מוז אייך דאנקען, איר האט געמאכט א גוטן דזשאב, נײַנציק פראצענט פון אלע מקווה'ס אין די וועלט, עספעשעלי די וואס איך האב אמאל געבויעט אבער כ'האב געהאט א שייכות אין קאשען, האבן אלע אזוי געטון, מען האט נישט געלאזט א פרוי זאל זיך אויסטון אין די בית הטבילה נאר דארטן ווי מען גייט זיך טובל'ען, און זי האט נישט גענומען קיין חפיפה, חפיפה האט זי געמוזט נעמען אינדערהיים, און זי איז אראפגעגאנגען, זי האט זיך ארומגעוואשן אביסל צווישן די פיס, און זי האט זיך געטובל'ט, און מען האט געזאגט. טהרה, דעטס איט, ווייל ס'איז דאך דא אזא זאך וואס הייסט א שעת חירום, חירום חירום מיינט א מגיפה נעבעך, און ס'איז דא א באקאנטע בריוו וואס איז געווען דעמאלטס אין רבי עקיבא אייגער'ס צייט איז געווען א גרויסע מגיפה און רבי עקיבא אייגער האט גע'פסק'נט אז מ'טאר נישט קומען אין שול דאווענען און ער האט גע'פסק'נט אלעס און איין מזל איז געווען אז רבי עקיבא אייגער איז געווען דער גאון הדור, איך מיין קיינער האט זיך נישט געקריגט צו ער איז יא דער גאון הדור צו נישט וואס ער האט געזאגט על פיו יצא ועל פיו יבוא. און ער האט אנגעזאגט פאר די אלע זאכן וואס מ'זאל האלטן סאושעל דיסטענסינג, ס'איז אלץ געשריבן געווארן, אונז זעמיר אן אלטע פאלק, אונז האמיר נישט געווארן קיין גרים און גיורות לעצטע וואך, אונז זעמיר אן אלטע פאלק וואס אונז האמיר מיטגעמאכט אלע מיני עינויים קשים פון מבית ומבחוץ, אלץ פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען, איז למעשה האב איך זיי דעמאלטס געזאגט, זיי האבן אנגעהויבן מיט מיר, האב איך זיי געזאגט אזוי, לאמיר דיר עפעס זאגן, איך האב נישט פון דיר קיין דאלער אויף פעיראל, איך קען דיך נישט, איך האב ענק ביז. כמעט נישט געקענט און איך וויל ענק ווייטער נישט קענען, איך בין נישט אזוי קאנווינסד אין די גאנצע שיטה קדושה מיט די אלע בולשיט וואס מ'האט אונז פארקויפט, מ'האט אונז נישט פארקויפט קיין צניעות און קיין קדושה וטהרה, און איך טו וואס איך וויל און אז ס'געפעלט דיר נישט געב ארויס א בריוו ווייל איך קען אויכעט ארויסגעבן בריוון, זייט סאטמאר האט זיך אויסגעלערנט אז איך קען אויך ארויסגעבן בריוון האבן זיי אויפגעהערט מיט די חרמות, מ'האט געזאגט זאלי קאהן אז דער נחום ראזענבערג מיט די שלאגט זיך אויף מקורות, עס איז דא נאך אפאר, האט מען אים געזאגט מען קען נישט מיט זיי אויסהאלטן, האט זיך אנגערופן א רב לאמיר אים לייגן נאכאמאל אין חרם, פרעגט זלמן לייב וואו ביסטו אנגעקומען מיטן ערשטן, ווען דו קומסט ערגעץ אן וועט מען לייגן נאך איינס, ביסט דאך נישט אנגעקומען אין ערגעץ, זאגט יענער ניין אבער וואס הייסט עס, זאגט ער לאמיר דיר זאגן עפעס, די סייט האט ארויסגעגעבן א גמרא אז מען לייגט איינעם אין חרם פאר גארנישט איז ווער עס האט אים געלייגט אין חרם איז אין חרם, האב איך מורא פאר די גאנצע זאך, איך האב דאס נישט געוואוסט. כ'האב דאס נישט געוואוסט, יענער דארף נאר זאגן אדרבה כ'נעם אויף מיר דעם חרם, איז ווער ס'האט אים געלייגט אין חרם דער איז אין חרם, אזוי ברענגט די גמרא אין מועד קטן א גאנצע אריכות. א מעשה מיטן ריש גלותא. בקיצור, דאס וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, עטס האטס נישט געגרינדעט די וועלט, און ס'איז דא תורה פאר ענק אלפיים שנה קודם שניתנה תורה שוין געווען די תורה, יעצט דער תניא איז מסביר שנה מיינט מען נישט יארן ווייל ס'איז נאכנישט געווען קיין מקום און קיין זמן, אבער שנה מיינט. א געוויסע בחינה, און דו ווייסט נישט וויפיל יאר שנה הייסט ביים אייבערשטן. עניוועי, ווילעך זאגן, ער זאל זייער שטארק געווארנט זיין, מען שיקט ארויס די קינדער אין קעמפ, די חזירים האבן שוין די פיפיקלעך אויסגעשלייפט. און כ'וועל זאגן נאך א זאך, איך האב געמאכט פאר ר' מאטעלע די מקוה אין גיבערס, איך האב מיך מיט אים אויסגענומען ברחל בתך הקטנה, איך וויל נישט אז פרעמדע מענטשן זאלן קומען, ווייל אז דו האסט א קעמפ און דו ביסט מחנך דא דריי הונדערט צו דריי הונדערט פופציג בחורים, און ס'נעמען זיך קומען די חזירים, איז אן אומגליק. האט ער מיר צוגעזאגט מ'וועט נישט לאזן פרעמדע, שפעטער האט ער געמאכט א אנדערע תקנה, וואס איך קען נישט זאגן אז ס'איז שלעכט, ווייל ער זאגט דאך אז די קעמפ און די מקווה מוז דאך האבן געלט, ער איז דאך אויך פון די מענטשן וואס געלט איז פארן אייבערשטן, ער איז געווען, היינט זיצט ער שוין אין דר'ערד, האט מען געמאכט אז פון אינגאנצן צוויי שעה צו צוויי אהאלב שעה וואס מ'לאט אריין פרעמדע, אדער דען דעט, טאר נישט זיין קיין שום פרעמדע, ס'איז אויך א גוטע תקנה, מ'דארף עס איבעראל איינפירן, און אזוי ווי ס'איז דא אין יונגלעך קעמפ אזויפיל יונגלעך, איז נאו ריזען פארוואס. א מענטש א באלעבאס זאל גיין מיט זיי אין איין מקווה, דאס האט מען געדארפט איינפירן אין אלע מקווה'ס, איך שריי שוין דאס יארן, אין וויזשניץ אין בני ברק האט מען דאס אזוי איינגעפירט וועגן מיר, איך האב געשריגן דארט איז געווען חזירים פלעגן זיך אריינפארקן אין די מקווה ענד יו קודנט געט ריד אוו דעם, האב איך זיי געזאגט מאכטס א מקווה נאר פאר קינדער, א מענטש וואס ער איז א מבוגר ער איז א עלטערע מענטש הי גאוס אין דער, קיק אים אוט. און אזוי איז טאקע אויך דא, ס'איז דא היינט איין מקווה דא איז נאר פאר קינדער, ס'איז נידריגער די וואסער, מ'זאל זיך נישט קענען דערטרינקען, און ס'איז דא איינער וואס וואטשט אז מ'זאל זיך טובל'ן און ארויסגיין, פארוואס קען מען דאס נישט מאכן געהעריג? עניוועי, זאלסט זייער שטארק אובאכט געבן און אנזאגן דיינע קינדער אז אויב ס'טוט זיך א געגייעכטס אין די מקווה'ס און ס'קומען דארטן אלע מינע סייזעס און עידזשעס, זאג דיין זון גיי נישט אין מקווה, נישט נאר דאס, איך וואלט געזאגט יעדן טאטן ער זאל מיטגעבן א בריוו פארן קינד, איך בין

אלטע חזירים, הערצאג מיט די אנדערע, דעי דאונט בעלאנג דער, מען וואלט געדארפט האבן, מען וואלט געדארפט נעמען ריטייערטע סאלדשערס פון איזריעל צו כדומה וואס זענען גוטע שיסערס, זיי זאלן וואטשן יעדע קעמפס, אדער מען זאל נעמען פון דא ריטייערטע פאליס אפיסערס, אבער אריינברענגען זכרים אין א מיידל קעמפ? העי, מיט וואס ביסטו אנדערש ווי א רעפארם? איך וויל דיר עפעס זאגן, אונז זעמער הייליג, אונז האמער אזעלכע הייליגע קינדער,

שטערקער פון די הנהלה ווייל עטס זענטס די מעדזשארעטי. ס'איז א נייע מין עסק מען לאזט זיך פון יעדן. פארוואס זאלסטו דיך לאזן? דוד ראזענבערג איז עפעס א נארמאלער מענטש? זאג מיר, ווען דוד זוכט יעצט א שידוך וואלסטו דיך משדך געווען מיט אים? איך וויל דיך פרעגן, וואלסטו אים גענומען פאר דיינס אן איידעם? זיכער אז נישט! א קראנקער משוגענער, די ליפן ציטערן. אונז מוז מיר פאר אים ליידן? דער אלטער ר' יודל זאל ליגן אין שאול תחתית. פלעגט אזוי פארשעמען בחורים מיט קינדער מיט אלעם. ס'איז געווען צוויי בחורים. כ'געדענק זיי אויפן נאמען, ס'נישט וויכטיג. מ'האט זיך געכאפט, זיי האבן איינגעבראכן אין פושקעס שאפ, דער אידל האט גענומען צוויי טו ביי פארס, מ'האט זיך געשטעלט אין בארום סטריט אין די פארק דארט אינעווענדיג, ס'איז געווען אזוי ווי זיך צו שפילן, מ'האט אויפגעשטעלט לא תגנוב איך וועל מער נישט גנב'ענען. וואס איז געשען מיט די צוויי קינדער? הע הע הע, זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטן ביי ביי. דאס איז וואס מ'האט געטון. ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה, ס'איז דא דער רב געצל, רב געצל בערקאוויטש, דער דער דיין אין סאטמאר, איז דער רב, געצל האט געהאט א טאטן, ער איז געווען א וואוילער איד, ער האט געהאט אזא זון ווי ר' געצל, האט ער געמוזט זיין א וואוילער איד, עס איז געווען אין די חדר איז געווען וואנס א יונגל ווי די טאטע האט אים געקויפט א זייגער, גאלדענע זייגער געווען אפילו, עס איז געווען בעפאר די בר מצוה, בקיצור ער האט עס מיט געטראגן אין חדר, און עס איז געווען א יונגל וואס האט זיך אים זייער פארגליסט, און סאם האו הי סנאק אינטו היז פאקעט און ער האט עס ארויס גענומען, שוין. די מענטש האט געזען אז ער האט עס נישט, איז ער געלאפן צו די הנהלה וויינען, האט מען מחליט געווען אז מען גייט נעמען אלע קינדער, און מ'האט זיי אויסגעטאפט, מ'האט געהייסן רב געצל'ס טאטע איז געווען דעמאלטס דער דער מלמד, ער האט אויסטאפן אלע קינדער, שטעל דיר פאר ער האט אויסגעטאפט אלע קינדער און דורך די גאנצע חדר און פארטיג, ווען ער האט עס שוין געהאט געטראפן האט ער זיך נישט אפגעשטעלט, ער איז ווייטער געגאנגען פול פארס און האט אויסגעטאפט, נאכדעם גייט ער און ער טראגט עס

מיט רציחה, עניוועי, און דעם וויל איך ענק זאגן, רבותי, די יאר איז אנדערש ווי אלע יארן, שבכל הלילות האט מען נישט געמוזט אזוי אנזאגן די קינדער, היי יאר מוז מען אלעס אנזאגן, עס קומען געוויסע חברה, זיי וועלן טשעפען די אידישע קעמפס, עטס ווייסט דאך וואס גייט פאר אין די גאס, מען כאפט אן א איד, מען שלאגט אים אן פאר גארנישט, איינעם? מען כאפט צענליגע. סאו רבותי איך בעט ענק א טובה, דו יור סעלף א פעיווער, דו אלל אוו אס א פעיווער, טיעטש יור טשילדרען אז אונז לעב מיר אין אזא מין דערשרעקליכע אינווייראמענט ענד ווי העוו טו בי קערפול אן עווריטינג ווי דו, און נאכדעם זאלסטו עס אויכעט לערנען, קיינער זאל זיך נישט לאזן פון יענעם פארפירן, ס'קומען ווילדע גוים פון אלע פיר עקן פון די וועלט, זאל נישט לאזן א גוי זאל קומען אן צו א איד, זאל זיי נישט לאזן אז זאל אריינקומען אין די באנקס, ספעשעלי ווען די קינדער זענען דארט. און מען זאל נישט גיין אין וואלד, און איך וויל ענק זאגן א זאך, דאס גייט קאליע מאכן מיין גאנצע דרשה, און איך האב ענק אלע אין דר'ערד ווייל עטס זענטס בהמות, חזירים, און דעטס אלל יו פיפל אר. איך האלט אז מען דארף פייטן אז יעדע קעמפ, יעדע מענטש וואס ס'שיקט א קינד אין קעמפ מוז אים מיטגעבן א סעלפאון, א סעלפאון, סעלפאון, נישט ווי מען קען ארויפגיין אויף אלע מאוויס און וואטשן, ניין, צוויי באטענס, איינס צו די פאליס און איינס צו דערהיים, ס'דא אזאלעכע, ס'דא סקולס וואס מען געט עס. דאס גייט אויפטון טאמער איינער צופאלן צו דיין קינד, ער דארף גארנישט טון ווי פרעסן א באטן, דארפסט אפילו נישט עפענען, קען עס פרעסן דורכן גלאז, וועלן זיך שוין די פאליס כאפן פון ווי ס'קומט. אבער ס'זאל זיין צו די פאליס נישט צו דוד ראזענבערג ווייל דער דוד איז אזא שייגעץ טמא אזוי ווי גאנץ סאטמאר מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די מצה בעקערי ווייל מ'האט געהאט טענות איך ווייס האט ער זיך צוריק געבעטן וויפיל איז שוין גוט זיין הכשר וויפיל איז עס ווערט היינט ס'נישט ווערט גארנישט ער האט זיך צוריק געבעטן ווייל ער האט געמאכט דארט פרנסה. אי בון אויף בקרב ארץ, זיין טאטע האט נאך אויך דארט געמאכט פרנסה, סאו רבותי א סעלפאון מוז יעדעס קינד האבן און מ'זאל עס טשארדזשען ביינאכט, און אז די רבי זאגט ער וויל נישט זאגט מען סקרו דעם רבי, ווארפט נישט ארויס אלע קינדער, ס'איז דא משוגענע רבי, ס'איז געווען איינער משוגענער האט געמאכט די קארטלעך, מ'האט באליידיגט עלטערן, האט אפגעפייגערט שנעל א מיתה משונה, א מיתה פתאומית, עטס האטס נישט קיין רעכט צו אינדזשעפעדייזן סעיפטי פון קינדער. אה ווייל ס'דא א סעלפאון וואס האט אינטערנעט און ס'קען דאס טון און ס'קען יענץ טון, פיין איז איך האלט אז די אלע קאונסלערס וואס מ'נעמט אריין האבן אלע א פיפיק און ער קען אויכעט רעיפן א קינד און די אלע פוילישע גויטעס וואס ארבעטן דארטן קענען אויכעט ווערן א סורס פון ערווה. הערטס אויף מיט די שטותים. דער עולם האט אנגעהויבן מ'גייט מאכן יעצט ליגעל מ'עט קענען מאראוואנע האב איך געזאגט וואס איז די גרויסע זאך ס'דא ליקער סטארס אין יעדע צווייטע גאס יא. נו וואס ווילסטו דען? זעסט אז יעדער קומט ארויס פאלט שיכור און פאלט אויף די נאז? נאו! מען דארף אויסלערנען א מענטש דארט טאר מען נישט אריינגיין, און דאס איז געווען די פעלער פון מענדעלע ראבער, מענדעלע ראבער איז געפארן אויף יוראפ און ער האט זיך דערזעהן דארט מיט שיקסעס, האט ער געמיינט אז ער מוז אריינגיין, ער כאפט נישט אז דאס איז צוויי טויזענט יאר אלט די ביזנעס, און ווער ס'וויל נישט גייט נאר דורך און מאכט זיך נישט וויסענדיג, סאו מענדעלע האט געזאגט איך וויל עס אויסטרייען. געוואלט אויסטרייען צו זיין ווייב'ס לאך איז מער טייטער, צו די שיקסע'ס איז מער טייטער, וואו ער האט א בעסערן אראוזעל ווען ער גייט אריין אין איר לאך צו אין זיין ווייב'ס לאך, קענסט קיינמאל נישט האבן ביי די שיקסע אזוי ווי ביי דיין ווייב, ווייל די, פארקערט, קענסט נישט האבן ביי דיין ווייב אזוי ווי ביי די שיקסע, ווייל די שיקסע איז מים גנובים ימתקו, איטס טווענטי פערסענט סוויטער, צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט. און נאכדעם דארף מען רעדן וועגן כשרות, כשרות איז א מורא'דיגע זאך, זייער וויכטיג וואס דא טוט זיך מיט כשרות. קויפט פון ווי מען קען נאר ווי ס'איז ביליגער, מען קומט פארקויפן טרייפענע פליישן, אלע קעמפ פירערס ווייסן, זיי וועלן דיר אלע דערציילן, ס'איז געווען א צייט וואס די גאנצע קעמפ האט וואס די גאווערמענט האט געגעבן די פלייש און מען האט אפילו נישט געהאט א משגיח, בעטלאנער רב האט אראפגעשיקט איינעם, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער לעבט נאך, וואס האט פארשטאנען צו פלייש פונקט ווי איך פארשטיי דערצו, ער האט פארשטאנען ווען וויאזוי מען עסט עס. אלץ באלאוניס, בולשיט סטאריס. אין די צוויי חדשים טמא'ט מען דעם קינד אויף אייביג, און נאכדעם איז די צניעות פון גיין שווימען, מען מעג גיין שווימען, מ'זאל גיין שווימען, דער חזון איש זכרונו לברכה איז אויך געגאנגען שווימען ביים ים, מיר דערציילט א תלמיד, ער איז געגאנגען מיט א לאנגן העמד, און מיט די הויזן, מיט די אונטערהויזן, נישט די הויזן, די אונטערהויזן, און ער איז אריין געגאנגען, זיך אראפגעזעצט אויפן ברעג פון דעם ים, און די וואסער האט געפלאטשקעט א האלבע שעה. און ער איז צוריק געגאנגען לערנען אויף בני ברק, יעדן פרייטאג האט ער דאס געטון, קומען די בהמות זאגן מען טאר נישט מען טאר נישט, אוי עס וועט קומען א שיינעם טאג עס זאל זאגן מען טאר נישט מאכן קינדער מיט א ווייב אויך נישט, מיר זען ס'וועט נאך קומען אויף דעם אויך די צייט, נאר קען זיין אז נישט ווייל מען האט עס אפגעשטעלט, דאס וואס איך האב זיי געזאגט, זיי זאגן אז די רבי האט געהאלטן אז מען טאר נישט טראגן אויפן עירוב, איך האב זיי געזאגט ס'איז א בולשיט סטארי ווייל די רבי האט געוויסט אז אונז אלע עסמיר אין די פאבליק סוכות און ער האט גארנישט געזאגט, ער האט נאר געזאגט חז ל שבת אז גראד נאך יום טוב וויל איך מען זאל אראפנעמען דעם עירוב און שוין, דאס איז ער גערעכט, ער וויל נישט אז מען זאל מאכן א לאווערס לעין, און דער אמת איז דעמאלטס אויף דעמאלטס איז ער געווען גערעכט אויף היינט איז ער נישט גערעכט, היינט זאג מיר גייטס מיטן ווייב וויפיל דו קענסט נאר, באט גיי נישט מיט אנדערע. די בארא פארקער וויי האט געהאט א קעמפ פאר די זומער, איז געווען פאר די יונגלעך עקסטער און פאר די מיידלעך, די יונגל קעמפ האט געהייסן מגן אברהם, און די מיידל קעמפ האט געהייסן קעמפ סטערנבערג, דאס איז געווען אין פענסלעוועניע, איז די קעמפ מגן אברהם האט געגעבן הונדערט טויזנט דאלער צושטייער מען זאל שטערן די קאסינא, און ר' יודל האט געגעבן צען טויזנט, האט אים דער קעמפ דירעקטאר געפרעגט דו האסט דאך מיט אזויפיל קינדער מער ווי אונז פארוואס האסטו נישט געגעבן פראפארשענעל, זאגט ער ווייל אונז קאנטראל מיר אונזערע קינדער מען לאזט זיי נישט אף פרעמיסעס, מען לאזט זיי נישט גיין מיט טעקסיס און מיט קאר סערוויסעס, און עטץ קאנטראלטס נישט. ביי זיי איז אלעס איטס אן אופן בוק, איז במילא דארפט עטץ געבן. איז די זעלבע זאלט עטץ דא אויך וויסן, ס'גייט קומען היטשעס מ'עט מוזן אריין פארן, דא קומט א שוואגער מיט א שווייגער מיט א שוועגער מיט א דרעטליגער און ער נעמט ער פיקט אויף די מיידל ער טראגט זי נאר צו זיך אין באנגעלאו, אלל דיס שיט העס טו סטאפ, ווען איינער האט אויפגעפיקט דיינס א קינד אפילו ס'איז דיין. איידעם, דאונט גיוו ע שיט, קאל די פאליס, איטס קידנעפינג, ענד אנלי דען איטס גאנע סטאפ, ווייל אונז ווייסט מען, רוב פון די אלע וואס מען פיקט זיי אויף, טוט מען עפעס אויפן וועג אויכעט. שוין, ס'איז דא נאך אסאך זאכן וואס מען דארף רעדן, נאר ס'איז שוין צו לאנג דער שיעור, און איך וויל ענק נישט אויפהאלטן מער, מירצעשעם נעקסטע וואך וועט מען ממשיך זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט מען דארף אויך זייער וואטשן וועלכע קעמפ געסט אריין די קינדער פון ווי זיי נעמען זייערע פלייש מיט די פראגרעמס מיט אלע זאכן ווייל העלפט דערפון איז נישט כשר עניוועי דו וואלסט עס נישט געוואלט דיינע קינדער זאלן עס עסן מען דארף זייער אבאכט געבן ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך אין לאנג איילענד איז דא עפעס א סטאר וואס האט פארקויפט געבראטענע טשיקענס און זיי האבן געטראפן עפעס א ביליגן בעל מכשיר האבן זיי אים געדאמפט האט יענער ארויס געגעבן אז בני תורה זאלן עס נישט עסן איך וויל ענק זאגן דעם אז פון דעם קען איך מיך נישט מישן, ווייל וואס ס'גייט פאר אין די עולם ההכשר ווייס איך דאך אביסל, נישט קיין סאך, אביסל. און כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך האב געמאכט למשל א מקווה יעצט פאר איינעם אפר אין ארץ ישראל אין בית וגן, דאס איז אזאלכע שווינדלערס, אזאלכע ברידער שווינדלערס אז ס'איז דאך נישטא זייער גלייך. איך האב נישט געוואוסט, מיר האט דער העלמעצער אנגעזאגט בתורת צוואה איך זאל קיינמאל נישט בויען מיט קיין פריוואט מענטש קיין מקווה, ווייל ער האט אמאל געבויעט אין אה קליוולאנד, ביי די נעקסטע דזשענערעישאן האט מען אים שוין נישט אריינגעלאזט, מ'האט געזאגט אה, יו וואנס סעד איט וואס גוד, איטס גוד פאר אלוועיס, וויטש איז ראנג. און די זעלבע אויך האט מיט די הכשרים. שטעל דיר פאר, מ'האט אפגעגאסן די מקווה, האט געדויערט צוויי וואכן, אלעס איז געווען פערטיג פיקס, און מ'געווען רעדי אוועקצופארן. כ'האב דאך אבער געוואלט אריינלייגן א צינור אויכעט אז מ'זאל, ווי מ'זאגט, קענען עס פאררעכטן און מאכן אלעס וואס מ'דארף. האב איך געווארט צען וואכן ס'זאל קומען אן אינסטאלאטער, צען וואכן כ'האב נאך אזוינס נישט געהערט, האב איך געזאגט פאר דעם רבי עטיה איך האלט אז דער באלעבאס דא איז א משוגענער איך וויל אפילו נישט האנדלען מיט אים מער, האט ער מיר געזאגט אזוי לאמיך דיר זאגן אפן אין פנים אז דו עסט אוועק גיין און ער עט עס ענדיגן עט עס הייסן אויף דיין נאמען און דו'סט זיין ריספאנסיבעל ווייל פארן אייבערשטן איז ער נישט ריספאנסיבעל גארנישט ער איז אן עם הארץ מדאורייתא און עם הארץ מדרבנן דאס האט מיר שוין זיין רב געזאגט. שוין, האב איך געקלערט בלייבן נאך א וואך, נאך צוויי וואכן, בקיצור עס האט אריינגעצויגן א גוטן האלבן יאר, נאכן האלבן יאר האט ער אנגעהויבן צו שרייען, דער האט א ברודער אין ניו דזשערסי אויך א גנב ווי ער, האט ער אנגעהויבן צו שרייען אז וואס הייסט אז עס האט אים געקאסט הונדערט טויזנט דאלער מיין איינשטיין דארט, האב איך אים געזאגט אזוי, קודם כל איך האב דאך דיר נישט געהייסן זאלסט מיר געבן ווי איינצושטיין, איך האב נאר געזאגט איך קען נישט מאכן די מקווה אויב איך האב נישט ווי איינצושטיין, איך האב דיר נישט געזאגט ווי דו זאלסט מיר געבן, ווען דו זאלסט געבן, נאכדעם האב איך געזען די ברודער גנב'ען איינער פון צווייטן אויך. אז דער איר האסט אים געהערט פון יענעם, דער פון יענעם, זענען גנבים גזלנים, בקיצור זענען נישט סתם ספרדים, אך! זענען שמוציאנס, איז למעשה איז ווען ס'איז געקומען צו געבן א כתב הכשר האב איך געזאגט איך גיב נישט קיין הכשר, כ'האב עס קיינמאל נישט געבויט, כ'האב עס נישט מכשיר געווען בלייבטס געזונט, כ'האב אים אפן געזאגט איך טראסט אים נישט, זאגט מיר דערויף ניין מיר קענסטו טראסטן, זאג איך איך זעה דאך אז ווען ס'איז געקומען צו עפעס א וויכטיגע זאך, ער האט אים איינמאל געסטראשעט איך וועל נישט לאזן מיין רעבעצין גיין אין די מקווה, וועט מען זאגן אז די רב'ס ווייב גייט נישט אין די מקווה. שוין דאס איז געווען א ביליגע שמוציגע חזיר'יי, דרעק, נאר מען איז דאך געוואויר געווארן אז קיינער האט נישט געוואלט פאר זיי בויען קיין מקווה פאר א ווערי פשוט'ן טעם ווייל יעדער האט געקענט וואסערע א לאו לייף זיי זענען, עס איז געווען פינעף רבנים וואס זענען געקומען וויזיטן מיין מקווה, זיי האבן עס געוויזיטעט עטליכע מאל, זיי האבן געזאגט אז די מקווה דא איז אסאך כשר'ער ווי די מקווה אויבן אויפן בארג, פון דעסטוועגן אז ס'איז געקומען צו געבן א הכשר, קיינער האט אים נישט געוואלט געבן קיין הכשר, קיינער נישט. האב איך מורא געהאט אז ס'האט צו טון וועגן מיר, בין איך געגאנגען אפן, כ'האב געפרעגט די רבנים, איך האב מיין היסטערי ווייסט מען אז איך זעץ איין די אלע חזירים, אפשר וועגן דעם, זאגן זיי ניין, דאס איז ביי אונז א גרויסע מעלה, נישט קיין חסרון, איז ווען ר' אוירבאך איז דעמאלטס אראפגעפאלן האט דער עופר געזאגט איך וועל אים באצאלן די מעדיקעל וויפיל ס'קאסט אים עקסערסייז, ער האט געמיינט אז ר' אוירבאך איז זיין חדר חבר, א שמוציגער פרענק, א פרענק איז א קרענק. עניוועי, מיך האט נאר פארפאפט דער רב עטיה ווייל כ'האב געמיינט אז ער איז אן ערנסטע רב, ער איז די זעלבע דרעק ווי זיי, ווייל איך בין דארט איינגעשטאנען, איך האב אים געבילט פארן עסן, און איך האב אפגעשמועסט מיט אים, איך קען נישט גיין מיך נעמען קאכן און עסן, און אויך די שפעזן, און איינמאל האט ער מיר געגעבן א מאדראץ וואס האט געהאט א נאדל אזא שרץ פון זעקס פיס האט מיר צוביסן אין פיס, און ס'איז געווען א בלויע ליין ביז אינמיטן די פיס, בין איך געגאנגען דארט צו טרם, האבן זיי געזאגט פאר שוין אויף אמעריקע. און איך בין געפארן ברוך השם, מען האט געגעבן פיוזשענס און מען האט עס אויסגעהיילט ברוך השם, פארשטייסט דאס איז שמוציגע חברה, געבט געבט פאר א גאסט צו שלאפן אן א ליילעך אפילו, און נאך אזעלכע ביליגע ליגנערס, נאכדעם זאגט ער מיר נע די אלע וואס האבן האטעלן ווייסן אז ס'קומט די היץ כאפן זיך אריין יתושים, בין איך געגאנגען דארט איז דא מלון שלום, איך גיי און כ'פרעג צו ס'אמת, זאגט ער ווער ס'פארקויפט דיר אזעלכע ליגיונות, איז א ליגנער. איינמאל האב איך א גאנצע נאכט נישט געקענט שלאפן ווייל ס'איז געווען א בענזין גערוך. אינדערפרי האב איך געזאגט פאר עופר איך קען דא נישט שלאפן ס'איז דא א בענזין גערוך. זאגט ער ער ווייסט נישט. גיי איך און אינטערעסיר מיך אינעם בילדינג ווער מאכט עס דא. זאגן מיר זאגן זיי עופר בויעט איבער אן אפארטמענט. נאך אזאלעכע ליגנערס. ער קען זאגן א ליגנט א גראדן. ער שרייבט מיר א בריוו אז ער איז מיר גארנישט שולדיג קיין געלט. כאטש כ'האב אויסגעלייגט איך האב נישט געוואלט צוריק גיין צו זיין זון שמחה. כ'האב געזאגט איך וויל נישט צוריק גיין איך האב מיט דיר גארנישט איך בין נישט דיין משפחה. ניין איך זאל קומען איך זאל קומען איך זאל קומען. שוין, און איך קום. נו, זאגט ער, ניין, נע, דאס איז צו טייער, ניין, דאס הער זיך נישט, גיי אין דר'ערד, איך האף אז ד'עסט אזוי נישט מצליח זיין אז ד'עסט אנהייבן צו זעהן וואס ד'האסט געטון. עניוועי, איך האב אפגעשמועסט יעדע נאכט טוישט מען די וואסער, ער האט עס נישט געטוישט, ער האט אלעס געטוישט, בקיצור, נאך די זעקס וואכן, זיבן וואכן וואס איך האב געווארט פארן אינסטאלאטער איז ער שוין אנגעקומען, איך פרעג דעם אינסטאלאטער וואו ביסטו געווען, זאגט ער איך האב געארבעט דארט אויף א בילדינג, פרעג איך פארוואס ביסטו נישט געקומען דא, זאגט ער ווייל ער האט אנגעזאגט אז ראוזנבערג איז אויפן שטח זאל איך נישט קומען. ער האט געוואלט טוהן א גניבה, וואס האט ער געוואלט טוהן? איך האב מסביר געווען אז דא מוז זיין א ווענט וואס דאס טראגט ארויף אויפן העכסטן פלאץ העכער פונעם בילדינג, דאס איז די מי גשמים פייפ האט ער אויסגערעכנט איז פונקט גוט פאר דעם, און במילא עט נישט שטינקען אינגאנצן בילדינג. האב איך אים געזאגט דו קענסט דאס נישט, און ער האט שוין געמאכט דארטן פלענס מיט אלעם, איך האב געטראפן א לאך אין די וואנט, כ'האב עס פארבויעט מיט צעמענט. כ'האב ליבער געזעהן כ'האט צוטוהן מיט גענגסטערס, גנבים, קרוקס, עניוועי איז למעשה ווען מ'האט געדארפט געבן א בריוו האב איך נישט געגעבן, כ'האב געזאגט איך געב דיר נישט קיין בריוו, איך וויל נישט זיין מיין נאמען זאל ווערן דערמאנט אויף די מקווה, ווען איינער פרעגט מיך זאג איך מיך האב עס קיינמאל נישט געבויעט איך ווייס נישט די סטעטוס, און ער האט זיך געמיינט ער'ט האבן ס'האט זיך אנגעהויבן מ'קומען אסאך מענטשן ב ה ס'האט זיך אויסגעלאזט א בוידעם ס'איז קוים דא ווער ס'קומט ווייל ס'איז אויבן דא א שיינע געהעריגע מקווה און ר' אויערבאך איז דער משגיח וואס איז ר' שלמה זלמנ'ס א זון, פארשטייסט? א אידישע טאכטער וויל נישט קיין מאנקי ביזנעס, למעשה איך האב צוגעזאגט פאר אויבן זיי צו געבן א א מקווה פאר הענדיקעפס, זיי האבן עס נישט געוואלט נעמען, איך ווייס נישט פארוואס, קען זיין זיי האבן געמיינט איך בין עופר'ס א מענטש, עניוועי אז זיי האבן נישט געוואלט נעמען בין איך דאך זיכער פטור, איך האב זיי עס געוואלט געבן, איך האב געהאט דאס געלט גרייט פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער, איך האב געזען אלעס איז דארט שוין געווען צוגעגרייט, אויבן אין די מקווה פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק. ווייניג, אבער למעשה די עלעוועיטער און די אלע קלייניקייטן איז נישט געווען, כ'האב אפילו געפועלט ביי די עירייה אז זיי געבן מיר דעם שטח אז א קאר זאל קענען דארט מאכן א יו-טורן און אראפלאזן א פרוי וואס איז הענדיקעפט, שוין, פארוואס ס'איז נישט געווארן ווייס איך נישט, איך שטופ מיך נישט, יא יא, ניין ניין, איך בין גרייט דאס צו געבן נאך היינט אויכעט, אבער דער ליגענער, דער עופר, אזא שקרן, א ליגענער, כ'האב נאך אין מיין לעבן, איך זאג דיר, כ'האב שוין געהאנדלט אסאך ספרדים, רוב מקווה'ס כ'האב געבויעט איז פאר די ספרדים. אזא אויסווארף, אזא שייגעץ צו וועלן כאפן פינף שקל ביליגער און עס מאכן די גאנצע מקווה זאל זיין פסול. קיצור ער איז געגאנגען און געברענגט א גרויסן רב, אן ערנסטן רב, זיין טאטע געווען אמאל דער רב הראשי, איך דענק אפילו נישט זיין נאמען, און וואס איז שלעכט אז עס וועט ארויפגיין די פייפ ביי די דרעין דורך די זעלבן צינור ווי עס קומט אריין די מי גשמים, זאג איך וואס הייסט וואס איז שלעכט, ס'איז דא א משנה אין מכשירים, ס'האט גארנישט צו טון מיט אונזער משנה מיט מקוואות, זיעת שאובין און שאובין. איז ער געגאנגען ער האט נאכגעקוקט און ער זאגט אתה צודק. פארשטייסט? אני צודק, שטעל דיר פאר ווען איך בין נישט געווען ווען גערעכט, עניוועי, סאו דאס איז וואס מען דארף זייער אבאכט געבן, סקומט יעצט די זומער מקוואות, ביי אונז איז די זומער מקוואות געווען פונקט אזוי אין דר'ערד, אונזערע רבנים האבן געהאלטן מען טאר נישט האבן קיין פילטער, ס'איז געווען א געהעריגע טרייפענער פילטער אין ליבערטי אין די מקווה, און פאוזן איז געווען דארטן רב, דאס איז נישט ר' מאיר פאוזן, נאר זיינס א ברודער חזקל יוסף פאוזן, און ס'איז דארט געווען א מקווה אידענע, און זי האט מיך נישט געוואלט אריינלאזן, איך האב דאך נישט קיין מורא פאר קיינעם, איך האב געגעבן א פוש אין די טיר און זי איז געפלויגן. איך האב געזען דעם פילטער, האב איך איבערגעקערט די גאנצע וויליאמסבורג בארא פארק די התאחדות, פרעג איך איצו פומפ פארוואס האסטו נישט געוויסט אז ס'איז דא א פילטער, האסט גענומען יעדנס ווארט, און סוף געווען האט די התאחדות האט אראפגענומען דעם הכשר, זיי האבן געזען זיי פארלירן קאסטומערס, האבן זיי זיך געבויגן און זיי האבן עס ארויסגענומען, און אזוי זענען אלע זומער מקווה'ס, איך האב א מקווה אין א זומער מקווה, איך ווייס נישט צו מען נוצט עס נאך אפילו, ס'איז געווען אין ניו העמפשיר, א רב האט מיך גערופן איך זאל עס באקוקן, ער רופט זיך רימניצער רב צו וויאזוי האט אמאל געוואוינט אין פען סטריט, אבער כ'האב געזאגט דער מקווה איז פסול, ס'איז זוחל, ס'איז א אלטע צובראכענע מקווה. מיינסט ער האט געפאלגט? מ'האט עס איבערגעפיקסט מיט אביסל וואטער פרופינג און מ'האט עס גענוצט. ביז צוויי וואכן שפעטער האט עס אנגעהויבן צו רינען, א מחיה. אזוי זעהן אויס אלע זומער מקווה'ס. איך זאג יעדן איינעם, דו ווילסט גיין אין א מקווה זאלסטו גיין נאר אין א מקווה ווי דו גייסט א גאנץ יאר. למשל אז דו פארסט אין קאנטרי און ווילסט האבן א כשר'ע מקווה, דו דארפסט נישט קיין סך פארן, דו דארפסט נאר צופארן ביז מאנרא, דעטס אלל. און נאך די מקווה ביסטו דאך ווי מ'זאגט. עה פרענדלי מיט דיין ווייב, מאכטס א לעבן, פארטס, האג יורסעלווס אן די וועי, דו וואטעווער יו קוד, באט דאונט יוז דיז פסול'ע מקווה'ס, די קאנטרי מקווה'ס זענען אלע פסול, נאכדעם האב איך געהאט אמאל א פאל אין א מקווה וואס א רב קאלט מיך אפ אז ער וויל וויסן צו א סילון הכפוף כלשהו איז כשר אדער פסול, ס'איז געווען זונטאג אינדערפרי. זאג איך אים איך ווייס נישט, איך מיין דו וועגן וואס פרעגסטו מיך דאס, ס'ווענדט זיך וויאזוי ס'זעהט אויס דער מצב, וויאזוי ס'איז געבויגן, צו ס'האט א בית קיבול צו נישט, ס'ווענדט זיך צו ס'איז געבויגן טו אוטסייד טו די אינסייד, ס'האט הונדערטער זאכן, זאגט ער איך וועל דיר זאגן, קום אראפ איך וויל זאלסט בודק זיין די מקווה אין מיין קאנטרי, ס'איז געווען א יונגל קעמפ, וואס איז געווען? מ'האט געהערט אז די בחורים דארפן שוין קומען און די יונגלעך האט מען אנגעפילט מיט שאובין וואסער די מקווה, ס'אינגאנצן נישט קיין סילון הכפוף די פראבלעם, די פראבלעם איז דער דער גוי האט גענומען פייפ און ער האט אנגעפילט די מקוה אזוי מען פילט אן ווען ס'איז שוין דא השקה, האט ער אנגעפילט די בורות אויך, און א פרוי האט עס גענוצט פרייטאג צו נאכטס האט נישט געוואוסט, ס'איז געגאנגען דארטן, בין איך געגאנגען כהאב געהייסן זאל רופ זיי אהער, און איך האב איר געזאגט איר זענט א נדה דאורייתא היינט נאכט מוזטו נאכאמאל גיין אין די מקוה, פארשטיי עס טוט זיך אפ אזויפיל, פונקט וויפיל די הכשרים מיט די פלייש איז די זעלבע שמוץ און די זעלבע טרייפות, נאר די חילוק איז אז טרייפות האסטו געגעסן א כזית, טוט דער אייבערשטער מוחל זיין. האסטו אראפגעברענגט א בן הנדה אויף די וועלט איז עדותם קיימת איז די גמרא דאס זעהט מען דאס איז נעבעך א בן הנדה סא איך וויל בעטן דעם עולם איך בין נישט באקאנט די יאר בין איך נישט געווען אזוי די אלע מקוואות איך האב געהאט צו טון מיט אן אנדערע מקווה אין פענסלעוועניע וואס עפעס זעכציג זיבעציג פרויען האבן עס גענוצט אין צוויי דריי וואכן ס'איז דארט נאר אזעלכע בארות אזעלכע ברינען אבער דאס איז ארטיפישעל מעיד דאס איז נישט אז ס'קומט פון אונטער די ערד איך האב זיי אלע גע'פסל'ט איך בין אריינגעגאנגען כ'האב מיך אויסגעטוהן, כ'האב געזעהן אז מען זינקט גראד אריין, כ'האב געקענט געהארגעט ווערן. קיצור האבן זיי געזאגט זיי טראסטן מיר נישט ווייל ס'האבן זיך שוין גע'טובל'ט עפעס זעכציג זיבעציג פרויען, די די אלטע שיטה סאטמער, שיטה קדושה, כ'טראסט נישט דעם, כ'טראסט נישט יענעם. זלמן לייב פילאפ וואס ער שטופט אים מחילה פאר זיין צוקונפטעדיגן שוואגער, ער איז געטראסטעט אויף אלעם. עניוועי. בקיצור, האבן זיי אראפגעברענגט דעם גרעסטן מומחה פון ארץ ישראל, און ער האט באקוקט די מקווה, און כ'האב מסביר געווען, קודם איז מען ארומגעפארן א האלבע שעה ארום די וואסער, מיט אלעם, מיט א שיפעלע, כ'האב מסביר געווען פארוואס ס'איז פסול, ווען כ'האב געענדיגט מיט אים זאגט ער, ווען איך ווייס אז איר זענט אזא מומחה וואלט איך מיר נישט אנגעברענגט די צייט אראפצוקומען, פון אלעס וואס איר זאגט זענט איר קולע אל השערה, זאג איך אים, איר ווייסט איך האב געמאכט אין רוסלאנד מקווה'ס נאך דרייסיג יאר צוריק, ר' שלמה זלמן אויערבאך מיט אנדערע רבנים האבן מיך געקאוטשט און כ'האבן.

די סאטמארע קעמפ איז געווען אזעלכע וואסערן, עטס געדענקטס אלע די גע'טובל'ט דארט אין טבילת כלים דאורייתא. איינמאל בין איך ארויסגעפארן אין קעמפ, איך האב נאכגעקוקט אין די סיטי האל, איך האב געזען אז עס איז אלץ ריראוטעד, אונטערן בערג איז דא וואסערן וואס די גאווערמענט האט געבויעט אזעלכע פייפס, כדי עס זאל נישט ארויפפאלן אויפן אינמיטן ווינטער, זאל עס נישט ארויפפאלן אויפן ראוד און אויב זאל עס ווערן פארפרוירן האב איך עס געוויזן עפעס פאר ר' יודל'ען, אלע כלים דארפסטו איבערטובלען, זאגט ער ביסט גערעכט, איך האב נישט געוואוסט, איך האב געמיינט אז דאס איז א נאטירליכע ברוק. עניוועי, סאו דאס זענען אלס די זאכן וואס מען דארף זייער וואטשן, און מען דארף אבאכט געבן אויף אלעם, און סקומט יעצט א זומער, מען דארף אויך וויסן וואו דו ביסט אין וועלכן שטעטל, צו ס'וועט זיין א רב וועם צו פרעגן א שאלה אויף א בדיקה, און די לעצטע בדיקה דארף מען מאכן פאר מען גייט צום טבילה, דארפסטו וויסן צו סאיז דא דארטן ביי די מקווה א רב וואס ער פסקנט, למשל איך האב געמאכט אין בית וגן האב איך געמאכט. אז איין מענטש איז א רב וואס ער באקומט פאר דעם געהעריג וועידזשעס, ער מוז שטיין דארטן יעדע נאכט ווען פרויען גייען צו טבילה, און אפילו פרייטאג צונאכטס, ער קען נישט דאווענען מיטן עולם, ער דאווענט אויף א פלאר נידריגער, און טאמער איז דא א שאלה שיקט מען ארויף א יונגל אדער א קינד. יא גוט יאר, כ'האב שוין לאנג געוואלט קאלן, קען איך האב שוין געקאלט אמאל, איך דענק שוין נישט, באט ס'א שאד אז די אלע גוטע ווערטער וואס מ'זאגט, וואס איז אויסגעארבעט מיט סיי אין פראקטיק און סיי הלכה'דיג, לגבי די ענין פון אלע ניו ארלינסע רעפ, ובפרט די הייקעל ענין אז מען מעג קאלן פאליס און אז מען דארף קאלן פאליס על פי הלכה, מען דארף איינזעצן די מענטשן וואס טוען דאס, זאל בלייבן נאר אזוי אויפן טעלעפאן, און עס גייט דאך קומען א טאג וואס אידן, אוודאי זענט איר נישט אין די חברה שטארבערס, אבער מען קען דאך נישט וויסן, שוב יום אחד לפני מיתתך, מען דארף צוזאמנעמען אלעס אויף איין פלאץ, דאקומענטירן, אראפשרייבן, בפרט מוז זיין ס'זאל זיין אוועילעבל פאר ווער ס'דארף עס האבן. בפרט פאר די מענטשן וואס גלייבן אייך נישט קיין איין ווארט און זיי האלטן אז אלע זאכן וואס איר זאגט איז נאר אבי געזונט אבי געזאגט ס'האט נישט קיין ס'האט נישט קיין דעקונג ווייל פאקטיש די אלע דרשות וואס איר זאגט זאגט איר דאך נישט אלעמאל יעדעס מאל עקסטער די מראה מקום ווי ס'שטייט און נאכקוקן ס'איז אלעס נאר גערעדט אזוי הגם איך ווייס אז יעדע זאך האט דעקונג יעדע זאך האט א מראה מקום הגם נישט אלעמאל איז עס אפן מ'דארף עס זוכן פארשידענע פארווארפענע פלעצער אבער אלעס אלעס שטייט. און אז ס'שטייט כ'מיין ס'איז א שאד מ'דארף עס צוזאם נעמען אויף איין פלאץ, איך קען כ'קען אפשר ארויס העלפן אין דעם, כ'בין אינטערעסירט צו העלפן, איך קען באשטיין ס'זאל בלייבן לעולם ועד אזא א זאך וואס מ'האט אזוי מוסר נפש געווען פאר דעם, עס איז דברים ש דברים של של טעם, ס'איז דברים של אמת, ס'איז ניכרין דברי אמת, אז מ'מיינט עס אמת'דיג זאל עס בלייבן. אז מ'דארף די הילף קענט מיר רופן, כ'קען זיך צוזאמזעצן אסאך אינגעלייט, אפאר אינגעלייט נישט קיין חילוק וואו עס פעלט זיך אויס, און. מ'קען אנפאנגען צו שרייבן מראה מקומות, דורך שרייבן ווי ס'שטייט די אלע זאכן אויסגעארבעט לפי הלכה, מ'קען עס מפרסם זיין אפשר אין איינע פון די ירחונים וואס קומען ארויס, ווי למשל אור ישראל אדער המאור וואס איז אונטער אמסעל וואס איז מיוחד פאר רבנים, רבנים קוקן עס דורך און זיי זעהן עס און זענען עס מפלפל, כ'מיין מ'קען אנפאנגען צו שרייבן דארטן מאמרים, עס מוז נישט זיין אונטער אייער נאמען, עס קען זיין אונטער א צווייטנס נאמען. יא און אזוי וועט עס גיין בעק ענד פארט, מ'האט אנגעפאנגען זיך און פאלגן צוזאם און לאנגסט ארויס קומען במלחמתה של תורה, מיר'ן זעהן ווער ס'איז גערעכט, ש ס סיי ווי זאלט איר האבן הצלחה, איך האלט ס'איז ממש א שאד, מ'דארף עס מפרסם זיין.
א גרויסן שכוח איך דאנק דיר מורא'דיג קודם וויל איך דיך זאגן איך שעם מיך נישט מיט מיין נאמען נישט נישט אין מיין נאמען יא אין מיין נאמען דאס איך די סאקמער ע קאקמער עס זעט אויס אז די האסט אויך געלערנט ערגעץ אין סענדז סטריט אדער ערגעץ אין מאנרא איך שעם מיך נישט מיט מיין נאמען ברוך מאטכע זאל זיך שעמען מיט זיין נאמען יחיאל בראנער זאל זיך שעמען מיט זיין נאמען. וואס האב איך דא געטון שלעכט? כ'האב געזאגט יעדעס אינגל זאל עס וויסן איינער טאטשט דיך נעם אים די ביצים און קראש אים. און ברוך השם קיינער טאטשט נישט היינט קיין קינד, די מקווה אידן זאגן מיר היהי אמאל פלעגט אן אלטער איד זיך קראצן אין די מחילה און האט זיך געקראצט ביז די קינד איז געקומען, היינט די קינד שטייט אויבן און שרייט רבי איד געט די העל אוט איך וויל נישט אראפגיין מיט דיר, איך שעם מיך נישט מיט מיין נאמען, איך הייס נחום ראזענבערג און איך שעם מיך גארנישט מיט מיין נאמען. איך וויל עס נישט באהאלטן ווייל דער נאמען דאס פארט פאראויס, אויסער דעם האט עטס דאך א מנהג סאקמער קאקמער יאקמער באקמער יעדן צו דיפעימען, איך וואוין דאך שוין עמטליך אין ארץ ישראל, איך בין שוין געווען דארטן צוויי יאר, דו ווייסט וואסערע כבוד מלכים איך האב, ס'איז דא רבנים וואס ווען ס'איז דא א שאלה אויף א מקוה ר' נחום ראזענבערג זיי געבן מיין נאמבער זיי שעמען זיך נישט, דער מנחת יצחק האט געגעבן די נאמבער וועגן תפילין האט ער געגעבן פאר איינעם דאווידאוויטש געזאגט קאל צו אים ער איז דער גרעסטער מומחה, די זעלבע איך אויכעט אין מקווה'ס יעדער געבט היינט מיין נאמבער, ס'איז געקומען יעצט קאוויד אלע רבנים האבן אנגענומען מיינע היתרים, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אלע זאכן וואס כ'האב מתיר געווען, ווייל ס'איז נישט וויכטיג יעצט, ס'איז שוין דורך. קיין איין אידישע טאכטער איז נישט ניזוק געווארן אין א מקווה. פארוואס? ווייל עטס האטס א פאליטיקשל וויו און מ'נעמט אזאלעכע חזירים, דו ווייסט ענקערע דיינים זענען די גרעסטע חזירים. חזקי טייטלבוים האט געוואוינט מיט זיין שוועגער, ער געהאט סעקס מיט איר, נישט חיבוק ונישוק נאר סעקס, און ער איז דער דיין אין סאטמאר. און די זעלבע איז זלמן לייב פילאפס האט געהאט סעקס מיט שפעטער איז ער געווארן זיין שוואגער. מיט חזקל טייטלבוים'ס ברודער געהייסן לייביש, און איך געדענק אין נס יוסף איז אראפגעקומען איינמאל, ס'איז געקומען דער נאכט משגיח דער שווארץ, און ער האט דערציילט אז ער האט געהערט ווי איינער זאגט רוק דיך אינמיטן ווייל איך קען נישט אריינגיין פונקטליך אין די מחילה, און ער איז פונקט דורך, האט ער געעפנט די טיר האט ער געזען אז דארטן זיצן צוויי בחורים אין די טונקל, וואס איז געווען נישט אויף די זייט וואו ס'איז דא די פענסטערס נאר אינמיטן, איך שעם מיך נישט מיט די אלע זאכן וואס עטס האטס אפגעטון, עטס האטס געטרענט דעם רעבנס פרייוועט שוחט, דעם רעבנס פרייוועט שוחט האט געוואלט מטמא זיין א קינד אין מקווה, און יענעמס טאטע איז געשטאנען אויבן און האט געזאגט דו נעמסט אראפ די הענט פון מיין קינד ווייל איך פליק דיר אויס די ציין, דאס אלעס האט מען געמעגט, איך שעם מיך מיט מיין נאמען, איך האב ענק אלע אין דר'ערד. יעצט איך וויל דיר דאנקען זייער אז דו ווילסט העלפן צוצולייגן א פלייצע, נאר איך וויל דיר מסביר זיין א זאך, איך האב שוין אלעס אויסגעסעט, ס'איז שוין אלעס פערטיג ביי מיר, איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און איך האף, צוריק צו קומען מיט א פארטיגע זאך, ווייל דארט האט מען שוין ארויס געגעבן צוויי ספרים, איינס מיט צוואנציג יאר צוריק וועגן די שתיקת חרדים, דאס האט ארויס געגעבן א טרייפענע צייטונג, איך וויל מיט זיי, ביי זיי וויל איך זיי זאלן מיר דאס אלעס שיין פארשרייבן, אלע מלחמות וואס איך האב געהאט מיט יעדן חזר, און איך וויל ס'זאל זיין אז א יעדער וועט עס זעהן. יעצט ווידערום אין די הלכה חלק איז דא אזא זאך וואס דאס איז נישט די סאקמערע קאקמערע די וויאזוי רופסט עס אור ישראל, ס'איז דא אנדערע זאכן אויך. ס'דא פיינע ספרים, ס'דרייט זיך ביי אלע מורה הוראה'ס איבער די גאנצע וועלט, ס'הייסט ישורון, אזוי הייסט עס, יעדעס יאר וואס קומט ארויס נייע הלכות, דארטן איז פארשריבן עלף תשובות פון אלע גדולי הדור פון אונזערע, ר' מאיר בראנדסדארפער האט דארט געשריבן, איך בין ארומגעגאנגען צו אלע, איך האב פאר יעדן איינעם געמאכט זיכער אז זיי געבן מיר א בריוו. ס'איז דא א דיין, ער וואוינט אין בני ברק אין שיכון וויזשניץ, און ער איז דער גרעסטער חושן משפט אין ארץ ישראל, ער הייסט ר' מענדל שאפראן, בקיצור איז ער געגאנגען דער מענטש און ער האט. האט געשריבן א בריוו נישט נאר מען מעג גיין מסר'ן מען מוז גיין מסר'ן און שרייבט ער נישט נאר דאס מען מעג אפילו מאנען נזק צער ריפוי שבת בושת ווייל די אלע זענען אפגעקאקט אויף א גאנץ לעבן ער שרייבט עס ארויס איז איך האב שוין דאס אלעס געטוהן און געארבייט ווי איך האב אייביג געזאגט איך גיי נישט איבערלאזן א חרם אויף מיין נאמען ווייל אפאר רבנים וואס האבן געשטופט אין די מחילות און זיי האבן געשטופט אין שוועגערינס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר איך גיי דאס נישט איבערלאזן איך גיי ארויסקומען מיט די מלחמה פונקטליך וואס דא איז געווען. און יעדער זאל זיך בוחר זיין, איך ברויך גארנישט פון קיינעם, איך בין פיינענטשועלי אקעי ברוך השם, איך געב עס ארויס, ס'עט זיין איבער די גאנצע וועלט, ס'עט זיין אויף אלע קאמפיוטערס, ס'עט זיין ווער סאטמאר איז געווען און ווער זייערע דיינים זענען געווען, און אז ביים רעבן ווען ער האט געפירט זיין הייליגן שאלעשידעס האט מען אויסגעריבן קינדער אין בעסמעדריש, יעצט איז געשטארבן א איד, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, האט ער מיר געזאגט ער אליין האט פארציילט פארן רעבן וואס ס'גייט פאר. דער רבי האט געזאגט, עה, עס קען נישט זיין, עס קען נישט זיין. ער האט אויך נאר געגלייבט וואס ער האט געוואלט גלייבן. דער רבי האט אמאל געבעטן דער סקווערער רבי זאל מיטהעלפן די מלחמה קעגן ציונות, האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, ער זאגט, ביי אונז האט מען נישט אונטערגעשריבן. איז דער רבי געווארן גערעגט, די תורה, די תורה, די תורה! העי, דו האסט געזאגט תורה אין די טונקל, פארוואס? ווייל דיין טאטע האט געזאגט אין די טונקל, ווייל עס איז נישט געווען קיין ליכטיג, עס איז געווען מוצאי שבת, און מען האט אים געזאגט מען פעצלט מיט קינדער, דעמאלטס איז שוין נישט געווען די תורה, די תורה, די תורה. לאז אפ מיט די זאכן. דאס אלעס קומט יעצט ארויס זייער קלאר, צו עטס ווילטס צו נישט, איטס גאנא קאם אוט. שכוח פאר די עצה וואס דו געסט מיר, און איך דאנק דיר אז דו ווילסט מיר העלפן, נאר איך קען נישט נעמען ענקער הילף, ווייל עטס זענט דאך אויך סאן אוו א ביטשעס, דאס טאר מען נישט שרייבן ווייל דאס העט פוגע זיין דעם רעבן, דאס טאר מען נישט שרייבן ס'העט פוגע זיין דעם רעבן, דאס טאר מען נישט שרייבן ווייל ס'העט פוגע זיין דעם רעבן, איך קען ענק דען נישט? סאטמאר רבי האט געוואלט שרייבן א ויואל משה אז מ'טאר זיך נישט משדך זיין מיט מענטשן וואס זיי גייען צו די בחירות, האט מען אים אלעס צוגענומען. נאר האט גענומען די מייזלעס די רשעים האט דער רבי געזאגט הני עכברי רשיעי נינהו איך וויל עפעס אנקומען צו ענק איך ברויך ענק עפעס האבן צו ענק זאל אנקומען איינער וואס ער האט נישט איינער וואס ער האט זאל שרייבן וואס ער וויל עס עט ענק נישט געפעלן יול העוו טו טשו וויט איט יול העוו טו טשו אן איט יול העוו טו ליוו וויט איט סאו איך דאנק דיר זייער איך האף אז ביז אפאר וואכן איז עס פערטיג ווייל עס איז שוין כמעט ווי צוזאמגעשטעלט צו די אלע מודעות פונעם איד און אלע מודעות פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן איך האב דארטן א שטיקל אויף יעדן א שטיקל היסטערי, ווייל איך האב דאך געטוהן מיט די צובראכענע בחורים די וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן, די האבן מיר אלע דערציילט ווער עס האט זיי געשטופט אין די מחילה, און אין וועלכע מקווה, סאו אונז האמיר נישט קיין פראבלעם, דאס עט זיין, און אז ס'עט דיר נישט געפעלן, איי קאדנט קעיר לעס, אבער דו געסט אזא זאג, אז ס'א שאד אזויפיל ארבעט ס'איז געגאנגען און ס'גייט לטמיון, ס'גייט גארנישט לטמיון, איך האב אויך געזארגט אז ס'עט קומען א מארגן, און איך האב אויף דעם אלעם געזארגט, און איך קען דיר זאגן איין זאך, דער חילוק צווישן היינט און צען יאר צוריק, וועגן צניעות איז מען קען זאגן ניינטי פייוו פראצענט קיינער עט נישט טאטשן א יונגל אין מקווה קיינער עט אים נישט ברענגען אין א וואלד א רבי עט נישט דורך שטופן זיך צווישן צוויי קינדער ווייל ער עט מורא האבן און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך איך האב אריינגעלייגט שווערע צענליגע טויזענטער דאלער אז מען זאל מאכן די געזעץ אז אזוי ווי ס'איז דא אין אלע פאבליק סקולס איז דאך דא ווידיאוס, איך וויל עס האבן אין די אידישע קלאסן אויך, איז געגאנגען די הייליגע אגודת ישראל ימח שמו מיטן הייליגן סאטמאר ימח שמו און זיי האבן אראפגעשיקט לויערס און די לויערס זאלן זיך שלאגן, בקיצור איך האב געזאגט איי דאנט אנדערסטענד וויי ווי אר דיפרייווט פראם העווינג דיס ווידיאוס, האט זיך אנגערופן די אגודת לויער ביקאז ווי אר א האולי נעישאן, אונז זעמער א הייליגע נעישאן, די דזשאדזש האט זיך אזוי גענומען לאכן, ער איז געבליבן ביים לאכן. הי סטארטעד טו לעף ענד הי סטיל לעפינג, הי סעיס איי סיט אן די בענטש איי העיר עווריטינג דעטס גאוינג אן, פארשטייסט? איך האב נישט געוואלט ביז איך האב נישט געווען געענדיגט וואלט איך נישט ווי מען זאגט אויפגעגעבן, קודם האב איך געוואלט מאכן זיכער אז ס'איז איבעראל אריינגעקומען די ווארט אז ס'מוז זיין ווידיאוס מיט אלע זאכן, און נאכדעם דארף מען יעצט ארויסגעבן וואס ס'איז געווען ס'זאל זיך נישט נאכאמאל פארמערן נאך אזא מין שורש פורה ראש ולענה. סאו איך דאנק דיר מורא'דיג פאר מיר טרייען צו העלפן, נאר איך ווייס נישט ווער דו ביסט, קיין נאמען האסטו נישט געגעבן, איך וויל דיך אויסלערנען איין זאך, איך בין א סענדס סטריט בוי, מיך האט מען געלערנט תכסיסי מלחמה אין סענדס סטריט, ווען איך וואלט געווען א ירא שמים איך וואלט מיך געדארפט שלאגן מיטן יצר הרע וואלט איך אים שוין לאנג לאנג לאנג איבערגעלאזט, ווייל איך האב געוואוסט וויאזוי מען פירט א מלחמה, איך האב צוגעקוקט אלע פאלשקייטן וואס דארט איז פארגעגאנגען. טאקע. איז במילא אז איך ווייס נישט ווער דו ביסט קען איך דיר עניוועי נישט געבן צו ארבעטן ווייל מארגן גייסטו עס איבערגעבן פאר א צווייטן און נאך דעם קומען די אלע סאטמאר אזוי געשטימטע און זיי מיך דאבל קראסן, איך קען דען ענק נישט? איך קען ענק דען נישט? עניוועי סאו איך דאנק דיר זייער אז דו האסט מיך אפגעקאלט און איך זאג דיר איך האף אז ביז א צוויי אבער דריי אבער פיר וואכן וועט זיין אלעס אינדרויסן און ס'קומט פון אזא לינקע פרעס אז ס'נישט דא די גלייכן און איך ברענג זיי אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, יעדער מיט זיין היסטערי, דער ברענגט מיט א זונה, דער ברענגט מיט א מחילה פון א יונגל, דער האט זיך געווייקט אין מקווה, און שוין. זיי גייען זיך אויסלערנען. זיי ווילן זיך טשעפען, זאל זיך טשעפען מיט אן אנדערן, נישט מיט מיר, איך האב זיי גארנישט געטון. יעצט וויל איך ענק ארויפלייגן פון איינעם וואס ער הייסט ר' אשר מרדכי רובין, ער ברענגט דא זייער שיין וואס ס'גייט פאר, און אזוי, אויף מיר האט עטס דאך פראבלעמען, ווייל איך האב דאך שיקסעס אין אוקריינע, און ווער ווייסט וואס נאך. אשר מרדכי רובין מיין איך אז ער איז הייסט א קלין גיי און ער רעדט די זעלבע שפראך ווי איך, דער וואס סהאט נישט קיין מורא צו רעדן רעדט די שפראך ווי איך, ווער סהאט מורא צו רעדן זאגט נע סגארנישט סאיז נאר געווען סוועט שוין נישט זיין סאו לייג איך ענק דא ארויף סדוירט בערך זעקס מינוט כוויל עטס זאלט עס אויסהערן.
ס'איז באקאנט וואס מ'זאגט נאך פון הייליגן ריזשינער און פון נאך צדיקים בעלי רוח הקודש. אז בעקבתא דמשיחא וועט זיין אזאנע שווערע נסיונות מ'וועט זיך דארפן דראפען אויף די גראדע ווענט זיך צו האלטן ערליך. כ'האב מיך אלץ געשטעלט וואס איז די ענין פון דראפען אויף די גראדע ווענט? וואס איז די ענין פון גראדע ווענט? פארוואס נישט גראדע בערג? שוין אסאך אויסגעקומען צו זאגן ברבים די געדאנק, אבער באמת איז עס מסתעף אויף זעהר אסאך פרטים, און טאקע יעדע פלאץ און יעדע מקום און יעדע זמן האט זיך זיין. טייטש וויאזוי מען דארף די זאך ארויסברענגען, א וואנט איז די פשט, זאכן וואס מען דארף מגדיר זיין, גדרים און סייגים, ווער רעדט נאך פון איסורים חמורים וואס זענען באמת גאר הארבע איסורים פאר זיך, נאר אפילו חומרות און גדרים וואס יעדער מקום, יעדע חסידות און יעדע פלאץ האט זיך זיינע מנהגים און זיינע ענינים וואס אנגענומען, שטעלט מען אראפ א חומה מיט א שטארקייט זיך צו שטעלן אויף די ענינים וואס מען האט פון דעם געמאכט דא א גרויסן עסק, איז געווענטליך ביי ווען עס איז געווען שנים כתיקונם, און כלל ישראל איז געווען געטריי דעם רבונו של עולם טאקע בשלימות, ס'איז נישט אריין געקומען חשבונות און אינטערעסן פון זייטיגע גאסן יונגען און כדומה, און מ'איז געווען מורא'דיג איבערגעגעבן און געטריי צו די פרינציפן און יסודות פון יעדן מקום, און ס'איז נישט געווען קיין זאך אז מ'זאל מיט די מיט די זאך זיך קענען מפשר זיין און פארקוקן אויף דעם און אויף יענעם, מ'האט עס גענומען מיטן פולסטן ערנסטקייט און מיטן פולסטן שטארקייט און געגאנגען עד הסוף. מ'האט נישט געקענט מאכן מיט דעם געשעפטן כאדם העושה בתוך שלו, ווייל מ'האט דאך געוואוסט אז דאס איז א כבוד התורה און כבוד שמים און אז דאס איז דאך אלץ פארן אייבערשטנ'ס וועגן. אזוי ווי זאכן זענען אריין אין סיסטעמאטישע אידישקייט, פארטייאישע אידישקייט, חיצוניות, שטחיות, שיינע צייטונגען מיט שיינע בילדער וכדומה, די עיקר איז אז ס'זאל אינדרויסן פארנעמען תופס מקום זיין און ציען די אויג און ווייזן אז מ'דעליווערט און מ'קען אהערשטעלן און אונז האמער און אונז קען מיר און אונז זעמער, איז מכח דעם. איז מען גרייט געווען אויף פרינציפן און יסודות אסאך מאל צו פארקוקן ווען ס'איז געקומען אינטערעסן וואס דאס קען צוהעלפן להגדיל הטראסק. למשל, לאמיר דערמאנען א זאך וואס דאס איז באמת נישט סתם א פאקט, ס'איז גדרים חמורים אויף איסורי דאורייתא, ווי דער הייליגער רבינו יונה שרייבט אז איינער וואס איז מזלזל אפילו אינעם איין לאו פון לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם און ער מאכט דערפון עפעס כאילו ס'איז נאר א חומרא, מידת חסידות הייסט ער ממש א מומר לדבר אחד מן התורה, געהעריג א דין פון א מומר, מענטשן וואס נעמען די כלים. דער גאנצער סלאגאן, די אויפגעבלאזענע איי פון לצורך פרנסה, ווייסט מען דאך אויך ווי ווייט אמת ס'איז. מענטשן וואס נעמען און די קינד און קייט דרייט זיך מיט דעם ארום, ס'איז מבהיל הרעיון וואסערע חרבנות די זאכן זענען גורם און וואסערע פראבלעמען דאס ברענגט. ווער ס'וויל וויסן, ווער ס'איז נאר נישט בלינד און טויב, ווייסט און הערט און זעט אז ס'איז מ'רעדט דא פון פון דברים חמורים שבחמורות, אבער אין זייער אסאך קהילות און ליידער פון די שענסטע און די בעסטע, האט זיך די זאך נישט איינגעגעבן, יא, מען מאכט אסיפות און מען שרייט און מען זאגט און מען וועט נעמען און מען וועט טון און מען וועט מאכן, אבער בדרך כלל ווילאנג מען לאזט די ראשי קהילה און די קארפן קעפ פון די קהילה טון וואס זיי ווילן, און די וואס ערקלערן זיך עסקנים פארן ציבור קענען זיך ארום דרייען מיט כלים טמאים בריש גלי כאילו לא היה. מיט א תירוץ אז ער איז גאר אן עסקן, ער טוט פארן ציבור, דאס איז א עוולה שאין כמוהו, דאס איז געפערליך, יא מען קען רעדן און מען קען זאגן, אזוי ווי מען זאגט א ווערטל, מנהיגים שטעלן קען מען זיך אויף שטעלן און זאגן אז מען זאל נישט שיקן די קינדער לערנען אין פרעמדע ישיבות, מען זאל נישט שיקן דא דארט, און בשעת מעשה קענען זיצן די גרויסע קארפן קעפ פון די קהילה און שמועסן צווישן זיך, נו ווען שיקסטו דיין קינד אהין און אהער, די אלע ישיבות וואס מען וויל דווקא מען זאל נישט שיקן, אבער זיי מעגן, זיי קענען טון וואס זיי ווילן. און דער עולם גולם, דער צוקוועטשטער ציבור, זיי דארפן ליידן און זיי טוט מען אונטערדרוקן און פארלאנגען און אויך נאר זאגן אז מען גייט פארלאנגען און רודפ'ן און פייניגן, אויף למעשה אבער קען מען עס נישט אויספירן ווייל יעדן איינער, יעדער איינער וואס ערקלערט זיך נאר עפעס א שטיקל עסקן און און און און משחד מיט פארשידענע מצוה'לעך מיט עסקנות, אויף אים פארקוקט מען און מען האלט גאר פארקערט אז ער איז מורא'דיג, עס איז ממש אז זיין זיינע מעשים פארדעקן אויף אלעם און ער קען קומען דרייען זיך מיט די כלים און טון וואס ער וויל. דאס בעקפייערט אויף א געפערליכן אופן. און מ'דארף גוט צו געדענקען, דאס איז ביי אלע יסודות און אלע ענינים וואס כ'קען נישט דא ביי א קורצן שמועס דורכגיין אלע פרטים, אבער תן לחכם ויחכם עוד, ס'איז נאר וויכטיג אין אזא זמן וואס אזויפיל טראגעדיעס הערט מען זאל דער אייבערשטער אפהיטן לא ישמע עוד שוד ושבר, אבער אויף אזויפיל נתעורר צו ווערן און זען אז ס'איז שוין צייט זיך צו געבן א שאקל. מיר דארפן זיך דראפען אויף גראדע ווענט, זען אז אונזערע ווענט, אונזערע יסודות און אונזערע פרינציפן זאלן בלייבן גראד, מען זאל פאר קיינעם נישט פארקוקן זאכן וואס מען פארשטייט אז ס'איז א עוולה און ס'איז א פראבלעם, אדער מען זאגט כאטש אז מען פארשטייט, זאל מען עס אויספירן עד הסוף און אויף קיינעם נישט פארקוקן, מען זאל נישט משוחד ווערן פאר קיין. דער רבי זכרונו לברכה און אנדערע גדולי ישראל איז געקומען גרויסע נגידים און איינגעטיילט אהער און אהין, זאגט, איך געב דיר צוריק די גאנצע געלט וואס דו האסט מיר געגעבן, מוחל טובות, זאלסט מיר נישט איינטיילן. און דער דעת תורה דארף קובע זיין, מ'קען נישט קומען אה, ווייל ער איז א עסקן, ווייל ער טוט אמאל עפעס א גוטע זאך, זאל מען פארקוקן אויף אלע עוולות וואס ער טוט, אזוי שטייט דארט ביי די חכמים, חזקיהו המלך זעקס זאכן האט ער געטון, על שלשה הודו לו, על שלשה לא הודו לו, מ'דארף וויסן, טוט א גוטע זאך שכוח, חילכם לאורייתא, ס'איז זייער חשוב און זייער שיין. יהא חלקי עמכם, מורא'דיגע זאכן, העוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, פיין, זייער חשוב, אבער טוסט א זאך וואס איז נישט ריכטיג, נישט קיין חילוק, מיטן גרויסן נאמען עסקן וואס דו טראגסט, האסט נישט קיין רעכט זיך צו דרייען מיט קיין סמארטפאון, נישט באהאלטענערהייט, און כל שכן בריש גלי, דאס כשר'ט דעם גאנצן טינופת און דאס פארלירט דעם גאנצן ערנסטקייט פון קענען אראפשטעלן יסודות און פרינציפן.
איך לייג אייך אויך דא ארויף, ס'דויערט קנאפע נײַן און פֿופֿציק מינוט, פון. ר' חיים שלום לעפקאוויטש, וואס ער זאגט דא וואס דער חורבן איז, און איך האלט מען זאל אים אויסהערן נײַן און פֿופֿציק מינוט, ווייל צום סוף, ביי די לעצטע צוואַנציק מינוט, הייבט ער אן צו רעדן וועגן דראגס, אונז האבן דאך א גאנצן פראבלעם דא, אז וואס, די פרויען גייען געפלאצטע קליידער, געשמאצטע קליידער. העי, פארוואס אדרעסירט קיינער נישט דראגס? ווען איך האב אנגעהויבן מיט דראגס האט יעדער אנגעהויבן, העי, איז שיער זיין איך האב דראגס! ווייל איך האב עס ארויסגעברענגט, ווייל איך בין געגאנגען צו אלע גאווערמענט אפיסעס, איך האב געזאגט זיי שטארבן פון דראגס, און יעצט האט ער זיך אויפגעוועקט, איך בין זייער צופרידן, איך האב הנאה, מצאתי לי חבר כנגדי. און נאכדעם רעדט ער דארטן, די גאנצע צייט צום סוף רעדט ער דארטן וועגן דעם מירון. איך האב דאך אויך די זעלבע געשריגן, מ'האט גענומען מענטשן זאלן צאמשטעלן פארענטשעס, די זעלבע געשען דארטן אין די קארלינער רבי זיין מוסד, מ'האט צאמגעשטעלט מיט מיט מיט די שפעקעלינגען מען גומי וואטעווער דעט מינס האט מען צאמגעשטעלט פארענטשעס, איך הער זאגן אז יעצט ס'איז שוין געשטארבן צוויי, יעצט איז דא איינער וואס מ'האט אים געמוזט אראפנעמען די פיס, א יונג בחור'ל, ווייל ס'איז געווען אזוי צו צובראכן מ'האט נישט געקענט ראטעווען, און נאכדעם איז דא יעצט נאך איינער וואס ער איז געבליבן קריפלד פאר לייף, ס'איז ארויפגעפאלן אויף זיין טשעסט. רבותי, יא יא, פרייטס ענק זייער. סאו, אבי ס'שוין דא נאך מענטשן וואס אדרעסירן די אלע פראבלעמען, די רבנים זיצן דא און זיי פרעסן סטעיק און זיי פרעסן וואס ס'לאזט זיך, ענד עט די ענד אוו די דעי, מיט די אלע געפרעסעריי, זאגן זיי נישט פארן עולם קיין מוסר, זיי זאגן נישט וואס ס'פעלט אויס, און אויב זיי האבן שוין יא געטראפן וואס ס'פעלט אויס איז ווייל א פרוי איז געגאנגען מיט א געפלאצטע קלייד. בהמות וואס איר זענט.

מען זאגט טאלק איז טשיעפ, אזוי האט מען געזאגט אויפן רעבן זכרונו לברכה אויך, ס'איז געווען אינדערהיים א צייטונג וואס איז ארום געגאנגען, און מען האט עס געזאגט אויפן רעבן זכרונו לברכה, פארשטייסט? טאלק איז טשיעפ, יעצט הערטס עס אויס און עטס הערן, כ'בין נישט דער איינציגער, נאר די חילוק איז איך בין צוואנציג יאר פאר ענק געקומען, און ווען עטס פאלגטס מיך ווען דעמאלטס וואלט עטס געסעיווט אסאך אידישע לעבנס, אסאך אידישע נשמות. יעצט ער זאגט אויך דארטן אז ס'איז געווען אן אסיפה, מען האט צוזאם גענומען נעבעך די אלע שוואכע צובראכענע בחורים, צובראכענע בחורים מיין וואס האלטן שוין נישט ביי אידישקייט, אזוי נוסח חבד, מען האט געמאכט דאס מיט זיך צוזאמען נעמען, ער זאגט דארפסט נישט לייגן יעדן טאג תפילין, איינמאל א וואך איז אויך גענוג, און אפשר איינמאל א חודש אויך, און ביי דעם האלטן אונזערע נושרים, איך וואלט געלאווט אלע פארקאקטע פארדרעקטע רבנים וואס האבן שילן דא, און וואס פירן קהילות, זאלן אראפגיין דארט און קוקן זיך אום אויף די בחורים, און עטס זען, עטס טרעפן ענקער אייגענע משפחות דארטן. סאלכע שמוציאנס, עס האט זיך אזוי שמוציג פון איין טינוף, כ'האב מזל ס'איז דא א ציונות, ווען נישט וואלט עטס דאס אויך נישט געהאט. אז דארט איז געווען ממש ליידיג פון אלעם. עניוועי, הערטס עס אויס און עטס זעהן אז ס'איז צו די זאך. שטייען מיר דא ביים כניסת יום הקדוש הבא עלינו, דער הייליגער יום טוב שבועות, וואס בעוונותינו שרבו שבר על שבר השברנו, קוים וואס אידן האבן זיך אביסל צאמגעקליבן די מח און די מחשבות פון דעם געוואלדיגן זעץ, וואס דער יהדות החרדית האט געכאפט ביים גרויסן טאג פון הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וואס דאס איז דער ערשטער זמן שמחה אינמיטן די ימי אבל פון די טעג פון ספירה וואס כלל ישראל איז מתאבל אויף די תלמידי רבי עקיבא, און דא שטייט מען יעצט ביים סיום פון די ימי הספירה בכניסת היום, און ס'איז אנגעקומען די ביטערע בשורה ממרחק. אז אין איינע פון די גרויסע חצרות החסידות אין ארץ ישראל איז זיך צוזאם געקומען דארט בכניסת היום צו א מעמד קביעת המזוזה פאר א נייעם בנין הבית מדרש, און דער מצב דארט האט קורס געווען, עס האט צוזאמגעבראכן, בעיקר האט עס צוזאמגעבראכן דארט אין די העכערע שטאקן פון די פארענטשעס, וואו עס איז געשטאנען דארט בחורי ישראל, יונגע בחור'לעך, און עס האט געברענגט לא עלינו אן אסון פון אומגעקומענע מיט שווער פארוואונדעטע, נסתרים דרכי ה' ואין אתנו יודע עד מה. אבער איין זאך איז קלאר וואס יעדער איד באשר הוא יהודי פארשטייט און זעהט און פילט, אין די הרגשה פון א איד ליגט דאך דער חלק אלוקי ממעל די נשמת ישראל, ווי די פסוק זאגט דארט פאר די שירת האזיני פסוקים פון וילך הלא כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, אידן פילן אז דא איז עפעס א הנהגה פון א הסתר פנים. א הנהגה פון סילוק השכינה, אן הנהגה פון א עידן ריתחא, א הנהגה רחמנא ליצלן פון מידת הדין, איז עפעס גייט דא פאר זייער זייער שטארק, וואס מען פארלאנגט פון אידן נאכאמאל עורו נא התעוררו נא, ובפרט איז זעהט מען דעם שרעקליכן חרון אף ווען ביי ביידע טראגעדיעס וואס איז געשעהן, זענען נספה געווארן מסלתה ומשמנה, בפרט בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, און אויב מען זעט אז ס'קומט פורעניות אויף נפשות נקיות דארף עס כאפן א מורא'דיגן טרייסל. ס'איז באוויסט, יעדער איינער ווייסט די באוויסטע גמרא, מסכת בבא קמא, דף ס' עמוד א', וואס די גמרא זאגט דארט, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, אין פורעניות בא לעולם, עס קומט נישט קיין פורעניות אויף די וועלט, אלא בזמן שהרשעים בעולם, די רשעים ברענגען די פורעניות, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, הייבט זיך אן פון צדיקים, און די גמרא לערנט עס ארויס פון א פסוק אין פרשת משפטים. שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים, ס'גייט ארויס א פייער ומצאה קוצים, ס'האט אנגעטראפן די דערנער, זאגט די גמרא, אימתי אש יוצאה, ווי קומט א פייער, בזמן שקוצים מצויין לה, פייער ברענט דארט ווי ס'איז דא דערנער, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, הייבט זיך אן פון צדיקים, שנאמר ונאכל גדיש. דארט אין די גמרא דער גדיש גייט ארויף אויף די צדיקים אז דער גדיש איז שוין אויפגעגעסן געווארן און נאכדעם לאזט זיך עס ארויס אויף די קוצים וואס דאס לאזט ארויס אויף די רשעים. די גמרא זאגט דארט ווייטער אז רב יוסף דרשנ'ט פונעם פסוק דארט ביי פסח ביינאכט לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר אבער שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים ווען ס'קומט חלילה א גזירה אויף די וועלט איז ער נישט מבחין צווישן צדיקים און רשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה און די גמרא עס הייבט זיך אן די פּורעניות הייבט זיך אן פון צדיקים און די גמרא דרשנ'ט עס פון א פסוק אין יחזקל ווי ס'שטייט אין פסוק והכרתי ממך צדיק ורשע דער אייבערשטער זאגט כ'וועל אומברענגען דעם צדיק מיט'ן רשע קודם שטייט דעם צדיק און נאכדעם די רשע פארציילט די גמרא זאגט די גמרא אה ווען רב יוסף האט געזאגט די דרשה בכה רב יוסף האט רב יוסף געוויינט רב יוסף האט געוויינט כולי האי נמי לאין דומים. אז אז אז אז די צדיקים זענען גארנישט ווערד אז מען הייבט אן די פורעניות מיט זיי. אמר ליה אביי, זאגט די גמרא האט זיך אביי אנגערופן פאר רב יוסף, טיבותא היא לגבייהו, עס איז א טובה פאר די צדיקים, דכתיב מפני הרעה נאסף הצדיק, שטייט אין ישעיה מפני הרעה נאסף הצדיק, זאגט רש"י, טיבותא היא עס איז א טובה פאר די צדיקים שלא יראו ברעה העתידה לבוא, אז די צדיקים זאלן נישט זען וואס ס'גייט נאכקומען פארדעם נעמט מען קודם אוועק די צדיקים. על כל פנים וויאזוי מ'זאל נאר וויאזוי מ'זאל נאר דרייען דעם ענין אז אז נפשות נקיות ווערן פארכאפט בעוון הדור איז עס א מורא'דיגער אויפטרייסלונג אז ווער ווייסט חס ושלום וואס דאס גייט נאכקומען ווי די גמרא זאגט קלאר עס הייבט זיך אן מיט צדיקים און ס'קומט נאך ווייטער און מפני הרעה נאסף הצדיק און מ'זעט חלילה אז די זאך שטעלט זיך נישט אפ אזוי ווי זייט ס'האט זיך אנגעהויבן די פרשת הקאראנע און ווייטער און ווייטער וויפיל ערליכע אידן זענען שוין פארכאפט געווארן און הגם די ריכטיגקייט פאר פאר פאר התעוררות און פאר מחשבה איז נארמאל כפי סדר העולם באלאנגט זיך עס פאר פאר יחידי הדורות אזוי איז דאך געווען דער סדר העולם אבער מיר שטייען מיר דאך היינט אין א תקופה פון אחרית הימים וואס ס'ווערט נתקיים במילואו דער פסוק אין די תוכחה והיית משוגע ממראה עיניך עס איז באוויסט די טייטש דאכט זיך פון הייליגען רבי עקיבא אייגער אז מראה עיניך גייט ארויף אויף די עיני העדה אז מ'קען מ'קען פון דעם אליינס קען מען אראפגיין פון זינען פונעם פונעם פונעם הסתר פנים וויאזוי די די די די מנהיגי העדה די עיני העדה ווי די ווי די גמרא זאגט דארט אין אין ס'איז די גמרא וואס איז געווען בזמן בזמן החורבן זאגט די גמרא היו שריה כאילים מה אזוי ווי א איל זאגט די גמרא דארט ראשו של זה בצד זנבו של זה. ס'איז מקוים געווארן דער ענין פון ואין תוכחה וואס מען זאגט נישט די דיבורים וואס כלל ישראל ווארט אז מען זאל רעדן ווערט נישט געהעריג גערעדט מען רעדט נאר הערט נאר ווערטער וואס גייט מיט מיטן ניגון וואס וואס עס וויל זיך דערהערט ווערן, עס ווערט מקוים במלוא המובן די פסוק אין איכה נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עוונך להשיב שבותך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים אז די נביאים וואס האבן יא געזאגט תוכחה האבן געזאגט פאר אידן שוא ותפל, רש"י זאגט שוא ותפל מיינט נישט זיי האבן געזאגט ליגנט, דברים שאין בהם טעם, דאס האט נישט קיין טעם און קיין ריח, ס'קלעבט נישט. תפל בלי מלח, ולא גלו על עווניך, זיי האבן נישט געזאגט די עוונות פון אידן להשיב שבותך, אז אידן זאלן זיך צוריק קערן צום אמת צום רבונו של עולם ויחזו לך משאות שוא ומדוחים, עס קען דאך נישט זיין אז דער רבונו של עולם שלאגט אידן און מ'זאל נישט קענען טרעפן אין דעם א מקום וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז. ליגט דאך דערמיט א געוואלדיגע חובת השעה, די גמרא זאגט, רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, אבער יפשפש במעשיו איז די פשט אז דער אייבערשטער רעדט דארף מען זיך מחייב זיין צו צו הערן, ווי מען זעט אין די מאמרים פון ר' אלחנן וואסערמאן ילקוט מאמרים ומכתבים. אז אלעס וואס גייט אדורך אויף אידן, יעדע תקופה, ס'קען נישט זיין ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, און מ'איז מחויב, ס'ליגט א חוב צו קוקן אין די תורה, אלעס שטייט אין די תורה, דארף מען זוכן, אין אזא דור, אין אזא תקופה, ליגט אחריות פאר פלעינע פשוט'ע מענטשן איינער דעם אנדערן, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. איינער זאל רעדן צום צווייטן כאטשיג אידישע דיבורים און זיך פרובירן מחזק צו זיין. זאל כאטשיג זיין א בחינה פון אז נדברו יראי השם אל איש אל רעהו ויקשב השם וישמע ויכתב בספר זכור זאת לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. זאל מען כאטשיג זיך אליינס, יעדער איינער פאר זיך, איינער דעם אנדערן, מחזק זיין. און א שיי פשפוש יפשפש במעשיו דארף עס זיין מעין המאורע, מען זעט אין די צוויי מאורעות וואס איז געשעהן סיי יעצט היינטיגן טאג דער ביטערער אומגליק און דער אומגליק וואס איז געשעהן אין ל"ג בעומר איז ביידע געווען דער ענין פון וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף אין,

כּולן מדרדרין ומתגלגלין זה אחר זה, ווען ס'איז דאָ אַ גאַנצן הויפֿן, אַ גאַנצן בערגל פֿון ניסן. מע נעמט אַרויס איין ניסל, פֿאַנגט זיך אָן אַלע ניסלען צו קוילערן, צו שאָקלען. כּך ישׂראל לקה אחד מהם, בײַ ייִדישע קינדער, ווען איין ייִד ווערט געשלאָגן, כּולם מרגישין, יעדער פֿילט עס, שנאמר האיש אחד יחטא ועל כּל העדה תקצוף. און ער ברענגט טאקע נאכאמאל דעם פסוק פון וכשלו איש באחיו, און דער מדרש זאגט דארט אין פרשת ויקרא אויך א משל צו אז אידן זענען גענמשל'ט צו א שה, שה פזורה ישראל, נמשלו ישראל לשה, אידן זענען געגליכן צו א לעמעלע, מה שה הזה אם לוקה על ראשו באחד מאבריו, ער כאפט א קלאפ, כל איבריו מרגישים, דער גאנצער לעמעלע ווערט צוטרייסלט כך הן ישראל, אחד מהן חוטא וכולם מרגישים, שטייט האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. און דער מדרש ברענגט אויך דעם משל פון רבי שמעון בן יוחאי, טאקע האט זיך געווענדט, ס'האט זיך דאך אנגעהויבן דער דער ענין ביי די הילולא פון רבי שמעון בן יוחאי, זאגט דער מדרש, תני רבי שמעון בן יוחאי, האט רבי שמעון בן יוחאי געזאגט, ס'איז א באוויסטע משל, די וועלט ווייסט די משל, אבער די משל קומט פון שמעון בן יוחאי, משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה, מענטשן זענען געפארן אויף א שיף, ונטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו, א מענטש האט גענומען א בארער און געמאכט א לאך אין די שיף, אמרו לו חבריו, האבן די חברים אים געזאגט, למה אתה עושה כן, וואס מאכסטו א לאך אין די שיף? אמר להם מה אכפת לכם וואס גיי האט ער צוריק געענטפערט וואס גייט דיך אן איך מאך א לאך לא תחתי אני קודח איך מאך דאך א לאך נאר אויף מיין פלאץ וואס מישסט דיך אריין אמרו לו האבן זיי אים צוריק געענטפערט מה שאתה מציף עלינו את הספינה דו טוסט אונטערטרינקען דעם גאנצן שיף קומט אויס רבי שמעון בן יוחאי לערנט מיט אונז און די הייליגע חכמים לערנען מיט אונז אז ווען מען זעט א מעשה פון וכשלו איש באחיו, איז דער פשט אז ס'איז א ענין פון דא האנדלט זיך פון א ענין פון ערבות וואס אידן זענען ערבים איינס אויף דעם צווייטן, קיינער קען נישט זאגן ווי מען זאגט אויף די היינטיגע אויסדרוק, מיינד יור אוון ביזנעס, צו איי דאנט קעיר לעס. וואס האט עס מיט מיר צו טון? ניין, פונקט אזוי ווי די אזוי ווי מען זעט טאקע בעת צרה, אזוי ווי די מדרש זאגט אז דער שה ווי כאפט א טרייסל כאפט דער גאנצער שה א טרייסל צו א גל של אגוזים וואס דער גאנצער גל ווערט צושאקלט און צוטרייסלט בגשמיות אזוי די זעלבע זאך ברוחניות אה וואס עס טוט זיך אפ ערגעץ בסתרי סתרים און ביי אנדערע אידן איז אלע אידן זענען גאנץ כלל ישראל איז איין קומה שלמה, מען קען נישט זאגן דאס איז דאס איז ארץ ישראל'דיגע אידן דאס אמעריקאנער אידן ס'איז דער חסידות יענער חסידות, אידן האבן אן התחייבות אידן האבן אן ערבות איינער אויפן צווייטן, און די אמת איז מען שטיי מיר דאך דא פאר קבלת התורה, וואס אידן זענען אריינגעגאנגען ביי קבלת התורה און שפעטער אין ערבות מואב ואתם נצבים היום איז האט מען אידן דאך כורת ברית געווען. באלה ובשבועה וואס אידן האבן כורת ברית געווען אין די ענין פון ערבות שכל ישראל ערבים זה בזה, שטייט דארט אין פסוק אתם נצבים היום כלכם ראשיכם שבטיכם כל איש ישראל מחוטב עציך ועד שואב מימיך לעברך בברית ה' אלקיך ובאלתו אשר אנכי כורת עמך היום, אויף דער כריתת ברית וואס דער רבונו של עולם האט געגעבן די תורה, און ואתם ישראל תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. נעשה ונשמע אמרו כאחד, דאָס התחייבות אַז גאַנץ כלל ישראל האָט התחייבות איינס אויפן צווייטן, און חלילה אויב איז מען מזלזל אין דעם ברית, אפילו נאָר אַ חלק פון כלל ישראל, איז דאָס מחייב יעדן איינעם. זיי גייען צו צו מתן תורה, ווען דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אידן די תורה איז נישט געווען קיין פשוט'ער געזעץ בוך, ס'איז געווען אזוי ווי דער פסוק זאגט דארט, טאקע באתם נצבים היום כלכם, לעברך בברית השם זאגט דער פסוק למען הקים אותך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלקים, ס'איז א כריתת ברית פון רבונו של עולם מיט כלל ישראל אז אונז זעמער דעם אייבערשטנ'ס און דער אייבערשטער איז אונזער'ס, און ס'איז א כריתת ברית עד סוף כל הדורות. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואשר איננו פה דארט אין די פסוקים זעט מען אז דער עיקר חיוב ערבות און דער עיקר חרון אף האנדלט זיך ווען חלילה וחלילה אויב ס'פאסירט ביי אידן אז מ'גייט נאך בדרכי הגוים און אפילו עס הייבט זיך אן מיט א יחיד, אזוי ווי מען זעט אין די לשונות פון די פסוקים רעדט פון א יחיד, אבער דער התחייבות פונעם יחיד איז מחייב אויפן גאנצן כלל ישראל, די פסוק זאגט דארט, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם, אידן, זענען געווען און און געווען געגעגע ארויסגעגאנגען דארט אין מדבר זאגט די פסוק אבער עס האט זיך נאך אנגעקלעבט מיט ענק עטס זענטס געזיצן אין ארץ מצרים עטס זענטס דורך די גוים עס איז נאכדעם דא די גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם זאגט די פסוק פן יש בכם איש או אישה אפילו ס'איז דא א יחיד א משפחה איין משפחה או שבט אדער איין קרייז איין קהילה אשר לבבו פונה היום מעם השם אלקינו ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, ס'קען זיין אז ס'איז דא איין יחיד אין כלל ישראל, אדער איין משפחה אדער א שבט אדער א קהילה, וואס אינעם שורש אינעם ווארצל גייט פאנגט מען אן אוועקצוקריכן און מ'פאנגט נאכצוגיין די דרכי הגוים. און מען לאכט זיך אויס, און ס'איז ווי די פסוק זאגט דארט בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך. זעט מען ווייטער פון די פסוקים וואס חלילה אויב ס'נאר דא אין א יחיד חלילה ברענגט עס חרון אף אויף גאנץ כלל ישראל לא יאבה השם סלוח לו כי אז יעשן אף ה' ורבצה בו כל האלה. הכתובה בספר הזה. און די פסוק זאגט דארט ווייטער ואמר הדור האחרון, מען זעט טאקע אז דער ענין פון דעם כריתת ברית גייט ארויף אויף סוף אסאד און בדור האחרון וראו את בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה, מען זעט די מכות הארץ תחלואיה. איז ואמרו העט מען זאגן פארוואס איז מען געקומען כאפן די אלע שלעק על אשר עזבו את ברית השם אלקי אבותם אשר כרת עמם בארץ מצרים וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם אז מען גייט נאך די גוים מיט די דרכי הגוים. זאגט די פסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, און באוויסט די רשי וואס רשי זאגט אז די מענטשן זאגן וואס וואס זעמער אונז שולדיג, זאגט רשי הקדוש אז ס'ליגט א חיוב ערבות מיט דיר, זע טאקע אויף די נסתרות וואס דו קענסט נישט וויסן, וואס דו קענסט נישט זוכן נאכזוכן האסטו טאקע נישט קיין אחריות, אבער די זאכן וואס דו קענסט נאכזוכן, וואס דו קענסט דערגייען האסטו יא אן אחריות. און מה נוראים ווי מורא'דיג איז די ווערטער פון הייליגן מאירי אין מסכת סנהדרין דף מ ד, ווען ער רעדט אין די ענין זאגט ער א לשון דייני ישראל וחכמיהם ומנהיגיהם, די דיינים וואס ליגט אויף וואס ליגט די אחריות אויף דיינים? וואס ליגט די אחריות אויף די חכמים אויף די מנהיגים? פארוואס זענען דיינים דא? זענען דיינים דא צו געבן הכשרים? זענען דיינים דא צו שטיצן א פארטיי? אונטערצוהאלטן א הנהגה, וואס איז די אויפגאבע פון די דיינים, זאגט דער הייליגער מאירי, די אויפגאבע פון די דיינים זענען, צריכים הם לפשפש תמיד ולחזור ולחקור על מעשי בני עירם, זייער אויפגאבע איז נאכצוקוקן און חוקר זיין ואין להם התנצלות, כשיעשו הראוי על הנגלה הבא לידם, אלא צריכים לחקור ולרגל אחר הנסתרות כפי יכולתם. ער זאגט זיי דארפן חוקר זיין דארפן שפיאנירן אפילו באהאלטענע זאכן ווייל דאס וואס שטייט הנסתרות להשם אלקינו מיינט באהאלטן באהאלטן וואס אפילו נאכן חוקר זיין און נאכן שפיאנירן קענסטו נישט טרעפן אבער דער דיין קען זיך נישט פטר'ן איך קוק נאר אויבן אויף אויבערפלעכליך ניין ער דארף אפלערנען די סוגיא דורך און דורך וכל שמתרשלים בכך. טאמער חלילה איז מיט דיר געשען די התרשלות, הרי הכל נענשים בנסתריהם של חוטאים, פאלט חלילה דעם עונש אויף יעדן איינעם, שכל ישראל נעשו ערבים זה לזה, הגם די חכמים ס'איז א לשון הגמרא אז אין פורעניות באה לעולם אלא בשביל דייני ישראל, אז די פורעניות קומט וועגן די דיינים, אבער זעט אויס חלילה ווען עס איז געשען דער עונש חלילה פאלט ארויס א אחריות אויף יעדן איינעם. זאגט דער זאגט דער מאירי אז דער אחריות אויף יעדן איינעם פאלט משקיבלו עליהם ברכות וקללות בגריזים ובהר עיבל כמו שכתוב בסוטה אז ביי דעם כריתת ברית פון הר עיבל זענען יעדע אלע אידן אריינגעפאלן אין דעם אחריות און דער אמת אלע אידן ווייסן פון דעם רמז פון כי לא תשכח מפי זרעו, עס איז סופי תיבות יוחאי, עס איז דאך אויך געדרוקט אין ספר ליקוטי מוהר"ן, און ס'שטייט אויפן שער פון מירון, יעדער ווייסט דערפון. אבער ווען מ'רעדט פון דעם כי לא תשכח מפי זרעו איז דאך דא א התבוננות ארום די פסוקים ארום און ארום, וואס דארט זעט מען דאך זייער קלאר אפן און באשיינפערליך אז באחרית הימים אז מיט דעם וואס מ'גייט נאך די דרכי הגוים דאס ברענגט אלע צרות און דאס ברענגט דעם גאנצן הסתר פנים.

פארוואס, וואס איז געשען? ווייל וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, דאס מיינט מען גייט נאך די דרכי הגוים מיט דעם גויאישקייט, און וואס דאס וועט ברענגען חס ושלום וחרה אפי בו ביום ההוא, ס'ברענגט א חרון אף, ועזבתים והסתרתי פני מהם, ס'איז געשען די ענין פון הסתרת פנים, און דאס ברענגט ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא און כלל ישראל וועט שרייען על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, אידן וועלן מרגיש זיין יעדער וועט פילן אז דא איז דא עפעס א סילוק השגחה, א הסתר פנים, און די פסוק זאגט ווייטער ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, וואס קומט דער הסתר פנים הסתרת פנים כי פנה אל אלהים אחרים. און דער רמב"ן זאגט דאס אויפן פלאץ אז אפילו אידן וועלן זאגן כי אין אלוקי בקרבי פעלט נאך די אמת'ע תשובה עס איז נאך אסאך הק' אז מ'האט איינגעזען אז מ'האט מכיר געווען אז דא איז דא אין אלוקי בקרבי עס ברענגט א המתקה זאגט דער רמב"ן אבער עס איז נאך נישט די ריכטיגע תשובה און עס שטייט דארט אין פסוק די פסוק כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל דארף מען לערנען דעם שירת האזיני.

כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ. ווי נאך געווען זייט די קריג אזא תקופה ווי אונז לעבן מיר היינט. עס איז מקיום געווארן דעם הנך שוכב עם אבותיך וקם, דער הסתלקות פון משה רבינו, די הסתלקות פון צדיקים, דער הסתלקות פון מנהיגי אמת. די הסתלקות פון חכמי ישראל, די הסתלקות פון דייני ישראל וואס זאלן וואס זאלן חוקר זיין און און בודק זיין באמת וואס טוט זיך במסתורין אין די באהעלטענישן פון אידן אזוי ווי די מאירי מחייב, און ליידער ליידער האבן מיר דערלעבט דעם ענין פון והסתרתי פני מהם הסתר פנים והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות, ווי נאך געווען אזא מצב פון אלהי נכר הארץ. אפגערעדט פון דארט אין די מקום פלטרין של מלך פון ארץ ישראל וואס די גאנצע ענין פון די עצם די גאנצע ציונות מיט די גאנצע מדינה מיט די שרים מיט די אלע פאזיציעס מיט די חברי הכנסת און פון די הקרובים והרחוקים וואס איז געווארן ממש איין חתיכה אחת וואס די גאנצע ענין פון די מדינה די גאנצע זאך איז אחרי אלהי נכר הארץ ס'איז גוי ככל הגוים מ'האט א לאנד ווי אנדערע לענדער מ'האט אן עקאנאמיע מ'האט א מ'האט א פינאנציעלן מציאות

וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, אידן האבן קיינמאל נישט געהאט קיין פראגע ווי זענען געקומען די אפיקורסים די רשעים, אנגעהויבן מיט די משכילים און שפעטער האט זיך באקומען א נייעם לבוש פון ציונים מיט כל שום וחניכה דאית ליה, יא אונז לערנט מען אידן איז דא א גלות פראגע איז דא א יודן פראגע. און פון די יודן פראגע האט מען געטראפן א תירוץ, מ'האט געטראפן א פתרון, א פתרון פון התקוממות, פון התארגנות, פון זיך ארגאניזירן און זיך אוועקשטעלן, וואס האט זיך וואס האט זיך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, דער אשר קרך בדרך האט זיך אנגעהויבן מיט אפאר אפיקורסים טמאים ומשוקצים, פון הערצל מיט נארדוי מיט אלע זיינע ימח שמוניקעס מיט אלע זיינע חברים. און במשך הזמן האבן זיי אריינגעבראכן זיך אנגעהויבן מיט די מזרחי און אין די אין די אין די אין די מאדערענע פון די אגודה פון דייטשלאנד און מ'האט אנגעהויבן אנצופירן מלביש זיין דערויף א בעקיטשע מיט א ספאדיק און שפעטער איז אריין געקומען בתוך תוכיות בתוך המחנה אינעווייניג אינעווייניג אינעווייניג.

אפגערעדט פון דעם וואס אין די לעצטערע פאר טעג פליען פליען די די ראקעטן די חיצים וואס קומען אריין איז אי אלהימו צור חסיו בו וואו דער אפגאט וואו דער ציוניסטישער אפגאט זאל אפהאלטן די אלע מיט זייערע מיט זייערע חכמות און מיט זייערע נצחונות מיט זייער ווי זיי רופן עס די כיפת הברזל דער איירן דאום לאמיר זען זאלן זיי ענק שיצן. יהי עליכם סתרה, לאמיר זען זאלט איר קענען פון אים פון אים פון זיי באשיצן ראו עתה ס'איז שוין געקומען די צייט אז אידן זאלן זיך אויפוועקן כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי איך בין דער רבונו של עולם איך בין דער גואל ישראל איך בין דער שומר ישראל איך בין דער רופא ישראל אין אלהים עמדי איך דארף קיינעם איך דארף נישט קיין הילף איך דארף נישט קיין שותפים נישט פון הערצלי' ימח שמו און נישט פון נורדאו און נישט פון די מזרחי און נישט פון די אגודה. פון קיינעם נישט. נישט פון משטרת ישראל, נישט פון זקא, נישט פון מדא. קיינער גייט אונז נישט העלפן. אני אמית ואחיה, איך רבונו של עולם, איך אליינס טו די אלע זאכן. מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. און טאקע דער מנהיג ביי וועם ס'האט יעצט פאסירט דער אומגליק, איז געווען פון די ערשטע וואס זיי האבן ארויסגעשפרינגען ווען ס'איז פאסירט די אלע אומגליקן. ווערט מקוים רחמנא לצלן ונפלו פגריכם על פגרי גלוליכם ווי די גמרא זאגט הוציא עבודה זרה מחיקו ונשקו אנשטאט מען זאל זיך אויפוועקן ווען מ'זעט נאך אזא אומגליק אין מירון אז זיי זענען נישט די מצילים און זיי זענען נישט די מסדרים איז ונפלו פגריכם על פגרי גלוליכם נאך מער און נאך מער זיין אדוק צו די עבודה זרה נאך מער זיך מקשר זיין מיט זיי מיט זייערע סידורים און מיט זייערע ארדענונגען. אבער דאס איז נישט קיין פרטיות'דיגע זאך, דאס איז א כלליות'דיגע זאך וואס מען ווייזט פאר גאנץ כלל ישראל מסוף העולם ועד סופו, ראו עתה כי אני אני ואין אלהים עמדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. און די זעלבע זאך איז בכל העולם, ווען עס איז בבוא אויף שונאיהם פון כלל ישראל איז דער ענין פון פון פון די משכנות, די תינוקות של בית רבן, די בחורי חמד, דאס דאס איז דאך די שווארצע אפל פון אויג, ווי דער רבי ז"ל רבינו הקדוש מסאטמאר ר' יואל משה פלעגט אייביג זאגן, אלעס האט זיך געטוישט, אונז האמיר גארנישט פון אמאל, אלעס, מען קען נישט זאגן קיין שום חלק פון כלל ישראל, איז ווי אמאל, איינציגסטע זאך וואס אונז האמיר נאך אריגינעל און אומגערירט און אומגעטוישט איז תינוקות של בית רבן, דאס איז דאס, דאס איז דאך די משיחי, אל תגעו במשיחי, דאס איז דאך, דאס איז דאך די שווארצע אפל, אזוי ווי די שווארצע אפל פון אויג רירט מען נישט אן. איז בעוונותינו הרבים איז אויף דעם אויך מקוים געווארן, דער וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, ס'איז מקוים געווארן דער ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם, ס'איז באוואוסט געדרוקט א תורה אין די פון רבי'ן זכרונו דאכט זיך מיר כ"ו, איינע פון די כ"ז אין די כ' יארן דאמאלס, טאקע דעמאלס ווען די אגודת ישראל האט אנגעהויבן אין אמעריקע דער שערער האט אנגעהויבן אויסצוהאקן, די געלטער פון די אמעריקאנער געלטער האט דער רבי גוט געקאכט אין דעם ענין פון שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם וואס דאס ברענגט דאך די אלע די אלע זאכן דאס ברענגט דאך דער פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה וואס איז די עצה? וואס איז די עצה אין אזא צייט? בלייבט דאך נישט נאר א עצה נאר מ'זאל נישט פארגעסן פון דעם כריתת ברית אשר כרת עמנו בחורב דער למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך מ'קען נאך געטרויען דעם רבונו של עולם ער האט נאך ביי אונז אזויפיל קרעדיט פון צוויי טויזנט יאר אין גלות פון אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא דער רבונו של עולם האט נאך ביי אונז גענוג טראסט אז ער האט פאר אונז גענוג געלט אויפצושטעלן בתי חינוך לבנים ולבנות, ער האט נאך ביי אונז גענוג טראסט אז ער קען אונז אפהיטן פון די גוים מיט די דרכי הגלות פון הכנעה, ער קען אונז ראטעווען פון די אראבער דורך דרכי הכנעה, דורך כפיפת קומה ואתנהלה לאטי. דאס וואס שטייט אין עקידה יעקב האט געזאגט כ'גיי מיט אן איינגעבויגענעם קאפ וכולו לוטה בשמלה ער קען אונז נאך ראטעווען פון די גויים פון אדוני עשיו און עבדך יעקב אונז דארפן מיר נישט האבן דעם קומה זקופה פונעם גסות הרוח פון די גויים פונעם על חרבך תחיה פונעם צהל וכל הנגררים אחריהם. ווי ס'איז יש בכם שורש פורה ראש ולענה, דא וואס זאגט עס ארויס אפן, די אגודת ישראל שעמט זיך שוין נישט היינט צו זאגן עס ארויס אפן, שרייבן בריוון פאר די אמעריקאנער רעגירונג אז מ'דארף שטיצן די מדינה, שטיצן די מיליטער, אבער ווער קען זאגן ביי אונז זיך בודק זיין בחדרי הלבבות מי יאמר זכיתי לבי. ווער פון אונז ווער פון אונז קען זאגן באמת אז מ'איז אמת'דיג ריין אז ווען מען הערט א א נצחון האט אפגענומען א פאזיציע און מ'האט נאך מער צושמעטערט און צוטראסקעט און און נקמה גענומען פון די אראבער אז אז מען האט נישט פון דעם חלילה א קורת רוח מי יאמר זכיתי לבי ס'איז דאך וואס הייסט ס'איז דא א שורש פורה ראש ולענה ס'איז דק מן הדק ווי דער רבי האט דאך נעבעך געשריבן אין ספר על הגאולה ועל התמורה דקות'דיגע זאכן וואס חלילה אין די עניינים מ'איז זיך פוגם במחשבה א געוואלדיגע אחריות, וואס דאס איז אלעס קומט נאך פונעם הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, דער גוי עשו האט באקומען די ברכה פון על חרבך תחיה, אידן ווייסן נישט וואס מיינט נעמען א גאן, וואס מיינט נעמען א חרב, וואס מיינט נעמען א רעוואלווער אין די האנט. איז געקומען דער ציונות און געמאכט אידן ווי א פאלק ווי אלע פעלקער, איז געקומען די פרומע ציונים די אגודאים וכל הנגררים אחריהם, און איז געקומען די היימישע מבפנים וואס צוברעכן די חומות ההבדלה, די איינציגסטע הצלה וואס אונז האבן מיר נאך געהאט, איז וואס איז וואס אונזערע רעבעס אונזערע צדיקים די תלמידים פון ר' יהושע לייב דיסקין פון ר' יוסף חיים זאננענפעלד און פון רב דושינסקי וואס האבן מקים געווען דעם ישוב הישן. די מדרש זאגט די וואך מלמד שגדולים מוזהרים על הקטנים ונענשים על ידיהם ווי קען מען זיך פטר'ן דעם אחריות פון די מורא'דיגע שמועות מבהילות וואס מען הערט פון בחורים און בנות ישראל די מענטשליכע מח קען נישט איבערטראגן דאס צו דערהערן און צו באנעמען וויפיל ווייטאג וויפיל בלוט וויפיל גיסט זיך וויפיל אידישע קינדערלעך זענען נגדע געווארן נכרת געווארן ווען א בחור אן ערליכער בחור קומט אום אין מירון. אדער קומט אום אויף די פארענטשעס טאנצנדיג און איז געווען אפגעהיטן ביז דעמאלטס, איז דאך חלקו מזומן לחיי עולם הבא. אבער ווען א בחור אדער א אידישע אדער א בתולה ווערט נגדע פון אווערדאוזינג פון דראגס, נאכן אפטון כל עבירה שבתורה עבודה זרה גילוי עריות און חס ושלום ווייס איך שפיכות דמים, נאכן עסן, חס ושלום נבילות און טרייפות בשבת שחל להיות ביום כיפור נאכן זיין אפגעריסן און אפגעשניטן און סאו מען טוט נאך נאכנישט גענוג איז להשמיד און להרוג און מען קומט נאך אום זיך חלילה נאך א מאבד עצמו לדעת וואס א מין צער איז דאס א צער צער השכינה אז אזאנס קען אפילו פאסירן. ווי קען מען זיך פון דעם אראפווארפן דעם אחריות? אז מען זעט אז דער חרון-אף געשענט ביי בחורי ישראל, סיי מירון בחורי ישראל און סיי דער היינטיגער אומגליק אין בחורי ישראל, עפעס קאכט זיך אינעווייניג פון בחורי ישראל און אונז ווייסט מיר נישט. הנסתרות לשם אלוקינו, דאס ווייסט אונז ווייסן מיר נישט די חשבונות פון הימל אבער והנגלות לנו ולבנינו, די חלק הנגלות קען מען זיך דאך זיך נישט פטר'ן, דאס זעט דאך יעדער איינער פאר די אויגן. יעדער ווייסט עס, מען מאכט זיך נאר צו די אויגן, ס'איז הויז רעהו ק א יאלעם לא מוציא מרע ראשו של זה בצד זנבו של זה, מען שטעקט זיך אריין דעם קאפ אין דער ערד ווי א בת היענה, מען וויל נישט קוקן, מען וויל נישט וויסן, מען מיינט אז מען פטר'ט זיך מיט דעם. קען מען דען זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו? טאקע ס'איז נתפרסם געווארן דער בריוו וואס דער וויזשניצער רבי פון לאנדאן שרייבט, ס'רעדט דארט די אלע מיני מדריגות פון פון א בחור וואס איז ארויסגעפאלן. אבער ווי איז ער אנגעקומען אז ער איז ארויסגעפאלן? ווי קומט ער אן אהין? ווי קומט אן א בחור זאל אהין אנקומען צו זיין שוין אין די גאס? מען מאכט מען מאכט כינוסים על גבי כינוסים אויף די מניעה פון די סמארטפאונס מיט די כלים הטמאים. כ'בין געווען די וואך אין מאנסי א גרויסער כינוס געווען, זיך אויפגעשטעלט א מגיד א בעל דרשן וואס דרייט ארום מיט די קהילות און ער דרשנ'ט און ער האט ארויסגעברענגט ווי אזוי די בחורים טוען איבערקלוגן און אונטערקלוגן און מען באהאלט זיך קארטלעך און מען שלינגט עס אראפ און כל מיני זאכן ווי מען טוט איבערקינסטלען. איז די קשיא טאקע פארוואס קומט עס אן צו דעם? ווי קומט אן אזא מין ריקנות און אזא מין פוסטקייט און אזא מין שפלות אז מען זאל אהין אנקומען? עס האט מיר געזאגט יעצט א אן עלטערער בחור האט מיר געזאגט וואס קומט צו געלערנט אין א היימישע גרויסע ישיבה, א ישיבה פון הונדערטער בחורים פון די גאר היימישסטע היימישסטע ישיבות, האט ער מיר געזאגט וויפיל בחורים דורכן טאג זאגט ער דו מעגסט משוגע ווערן זיין א גאנצן טאג לערנען די קאפ דערהייבט עס נישט מען זיצט זיצט אין בית הכסא אין ישיבה איינגעשפארט און מען קוקט אויף די ערגסטע זאכן, מאוויס און כל מיני זאכן, ווי קומט דאס צו דעם? ווי קומט אזא מין ריקנות? און ווי קומט דאס אז מ'האט די הסרת האחריות? ווער טראגט אויף דעם דעם אחריות? ווי קען מען זיך ווי קען מען זיך אראפווארפן פון זיך דעם אחריות? סיי כלפי די הנהגה, סיי כלפי דעם ציבור, סיי כלפי יעדער איינער איש באחיו. טאקע אלעס שיין פיין, פון דרויסן זעט עס אויס מורא'דיג שיין, פארן באסעס אריין באסעס ארויס, דא נעילת החג'ס מיט הכנסת ספר תורות, מיט חינגות און מיט חתונות, און מיט לעכטערן און מיט טישן און מיט פורים טישן און אונטער אויבער טיש און נעילת החג'ס, אלעס איז זייער זייער שיין, אבער וואס טוט זיך אונטער דעם, וואס טוט זיך אין די הערצער און די לבבות? פונקט ווי מירון, ס'איז זייער זייער שיין, מען טאנצט און מען שפרינגט און מען זינגט, מען מאכט קבלת עול מלכות שמים און מען פאטשקעט מיטן פייער, ס'איז מורא'דיג, מורא'דיגע זאכן און דארט שטיין אין די זייט בחורי ישראל, מען ווערט צוקוועטשט איינער מען זוכט אביסל לופט צו אטעמען און מען גייט אויס, שטייט אויף די פארענטשע זעכצן שטאק, מען טאנצט און מען קלאטשט אבער אינמיטן איז קורס די גאנצע זאך און מען ווערט צוקוועטשט און מען ווערט דערשטיקט איינער אויפן אנדערן. ווער, על מי להביא עגלה ערופה על העזרה על הכהנים, ווער אויף וועם ליגט דא די אחריות? מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, פארוואס אין די ערשטע דורות נאך די קריג ווען די מייסדי הישיבות והמוסדות האט נישט פאסירט די אלע זאכן, וואס איז מה יום מיומיים? איז נישט דאס די סיבה? אז די מייסדי המוסדות די צדיקים וואס האבן מייסד געווען די אלע מקומות האבן מייסד געווען די בתי מדרשים די ישיבות די מיידל סקולס די חדרים די בנינים אלעס פארן חינוך די מטרה איז געווען דער נפש מישראל דער יחיד מיטן רבים זיי האבן יעדעס יעדער נפש יעדעס בחור'ל יעדעס יונגל יעדעס מיידל איז זיי געגאנגען בדם לבבו ביים רבין זכרונו לברכה מ'האט מ'האט א בחור געדארפט ארויסווארפן ס'איז געווען די לעצטע זאך וויפיל וויפיל וויפיל האט זיך די רבי ארומגעשלאגן מיט די הנהלה וויפיל האט אים נתן יוסף פארציילט וואס האט זיך מיט אים ארומגעשלאגן און שפעטער אין די עלטערע יארן האט זיך נתן יוסף מודה געווען אז די רבי גערעכט געווען ווי ער האט איינגעזען נאכדעם וואס כמה וכמה פון די בחורים וואס ער האט געוואלט ארויסווארפן און די רבי האט אים נישט געלאזט און זיי האבן שפעטער מעמיד געווען ערליכע ליכטיגע אידישע דורות. אבער זיי זענען געווען צדיקים וואס האט זיי וויי געטון נפשות ישראל און זייער גאנצע זאך איז געווען בטל פארן אייבערשטן און געווען בטל פאר די תורה הקדושה און געהאט אהבת ישראל באמת אלעס וואס זיי האבן געטון איז נישט געווען פאר זיך צו בויען זייער אימפעריע מיט זייער פארטיי מיט א חיצונית'דיגע גלאנץ מיט א שיינקייט זיי האבן זיך אוועקגעגעבן פאר אידישע קינדער וואס האבן מיר זיך אונז דערלעבט צו א תקופה פון כי דור תהפוכות המה דער עיקר איז פסולת. וואס ס'האט זיך אלעס איבערגעדרייט פונקט פארקערט, וואס די מטרה איז די אימפעריע, די מטרה איז דער חסידות, די מטרה איז דער פארטיי, די מטרה איז דער פארענטשעס, די מטרה איז דער דער דער נעילת החג, דער צאמקומפט, די קבלת פנים מיטן צאתכם לשלום, און די אלע די אלע וואס קומען נאך, זיי זענען נאר א מטרה צו העלפן בויען דעם ענין, און ממילא אויב אויב געבט עס נישט צו צום גלאנץ, שיקט מען אים ארויס, מען וואס זיך מיט אים מען איז זיך מזלזל מיט אים. בני ציון היקרים המסולאים בפז חוצות כי אשפתות. כ'הער עס גייט דעם דעם יום טוב דעם שבועות גייט דאך רחמנא ליצלן זיין עפעס אין אין מערילענד אין א סטעיט גייט זיין עפעס אן אסאפסוף פון אן ארגענעזאציע ס'רופט זיך פי עס עף. זיי האבן שוין געמאכט עטליכע אזעלכע צאמקומפטן וואו זיי קומען זיך צאם הונדערטער הונדערטער רחמנא לצלן בחורים מיט בנות ישראל א מערבולת שאין דוגמתו א מין אנשיקעניש וואס די וואס פירן עס אן זאגן אז דאס איז עפעס ראטעוועט זיי זאלן נישט אינגאנצן פארפאלן ווערן אבער רחמנא לצלן אז דאס האלט מען אונז דאס איז די הצלה ווי אזוי מ'ראטעוועט בחורים מיט בנות ישראל. אלעס היימישע קינדער, אלעס אויפגעוואקסן, אלעס אלעס רעדט אידיש, אלעס פון אונזערע מקומות. להן הגענו, ווי האט אזאנס פאסירט? ווי איז מען אנגעקומען צו אזא סארט זאך? ווי איז מען אנגעקומען צו אזא סארט התדרדרות? לאמיר פרעגן א פשוט'ע שאלה ווען איינער האט א פאבריק, לאמיר נעמען א דוגמא פון א גרויסע פאבריק ווי קדם. ווען ס'זאל זיין צען פראצענט פון די פראדוקציע, צען פראצענט פון די גרעיפ דזשוס זאל זיין פארדארבן, אדער די קעסטלעך זאלן ווערן צוקוועטשט, אז די באקסעס זאלן נישט זיין גוט, און מען זאל עס דארפן ארויסווארפן. יעצט עס שטעלט זיך למשל די פראגע אזוי, לאמיר זאגן אז דאס איז די קעסטלעך, קעסטלעך איז צוקוועטשט געווארן, וועלן זיי נעמען די גאנצע צען פראצענט ווארפן אין גארביטש אריין, צו מען טוען אלעס אויף דער וועלט דאס צו ראטעווען? צו מען טון אלעס אויף דער וועלט אפצושטעלן די פראדוקציע, אפשטעלן די פאבריק, און מען צאמרופן די אינזשענירן מיט אלע חכמים און נבונים און מען טראכטן וואס איז דא פאסירט, נישט נאר ביי צען פראצענט און נישט נאר ביי פינף פראצענט און נישט נאר ביי איין פראצענט נאר אפילו ביי א האלב פראצענט, אויב ס'זאל זיין בקביעות א מספר מסוים פון דעמידזש וועט מען אפשטעלן די פראדוקציע, פארוואס? און פארוואס ביי אונז ווען ס'איז סאך גרעסער פון צען פראצענט רחמנא ליצלן וואס פאלן אינגאנצן אוועק און ס'איז גאר גאר גרויסע טיפע פראצענטן כ'ווייס נישט פונקטליך די נומבער דרייסיג צי פערציג צי וויפיל וואס זענען נאך נישט אוועק געפאלן וואס זענען פון אינעווייניג און דער מוח לויפט אויף כל מיני מקומות קשיות אויף עיקרי אמונה פאר אנגעפילט מיט מיט מיט טומאה מיט גויאישקייט און מיט כל מיני זאכן און מען האט זיך נאכנישט אפגעשטעלט מען האט נאכנישט געהערט איינמאל האבן מיר נאכנישט געהערט נישט וואס אונז ווייס מען עס זאל זיין אין סיי וועלכע שטאט אין וויליאמסבורג אין בארא פארק אין מאנסי צי אין מאנרא זאלן זיך צאמשטעלן אלע רבנים מיט דייני העיר און אפשטעלן שטעל מיר אפ דעם סדר היום. שפאר מען צו די פאבריק, שפאר מען צו די ישיבות, שפאר מען צו די חדרים, מיר גייען מער נישט צוריק עפענען ווי לאנג עס וועט נישט מברר זיין בשלמי הרעה הזאת, וואס איז דאס פאסירט מיט אונז אז אונז האבן מיר רחמנא לצלן אזויפיל אפפאל, נישט נאר מען שטעלט זיך נישט אפ. נאר ווען ס'ווערט א בחור פאנגט אן כאפן אזא שטיקל גליטש ער כאפט אן פליגעלעך אין די נאז אדער א מיידל ווארפט פליט ער גראד ארויס און מ'קוקט שוין נישט אויף זיין זייט און ער פאלט רחמנא לצלן א שעיר לעזאזל אפילו ווען איינער האט חלילה א שטאל פון קיען א פארעם פון קיען.

און מנהלים זענען מיר זענען דאך אויף פעיראל, ווי נעמט אויף זיך א אחריות זיך צו ווארפן מיט נפשות ישראל, צו זיך רחמנא ליצלן, דמו ודם זרעיותיו צועקים אלינו מן האדמה, קול דמי אחינו צועקים אלינו, אונזערע אידישע ברידער שרייען צו אונז געוואלד און געשריגן. ס'וואלט געווען אן אחריות פון די מנהיגים וואס גייען פירן די גרויסע טישן מיט די קרעפל געשעפטלעך און מיט די הערליכע בלומען פאר פאר צענדליגע טויזנטער דאלארן וואס מען לייגט ארויף אויף די אלע צו צו אויסצוצירן די אלע די אלע מקום מושב פון די מנהיגים זאלן נעמען א גרויסן באס און נעמען די אלע מנהיגים מיט אלע דיינים מיט אלע ראשי ישיבות. און מנהלים ומחנכים ומחנכות און זיי אפשיקן קיין מערילענד דארט ווי ס'איז דא דער אספסוף דעם דעם שיעור זאלן זען מיט די אויגן דעם בראך פון הויז וואס פאסירט לעינינו זאגט אז אין די שטאט סאטמאר איז געווען עפעס א גרויסער אומגליק האט דער רבי געהייסן מ'זאל גיין בודק זיין אין די שטאט און מ'האט געהערט אין עק פון די שטאט איז געווען רחמנא לצלן איינער איז נכשל געווארן אין אן עבירה חמורה דאכט זיך אשת איש אזא מעשה פארציילט מען. דא רעדט מען נישט פון קיין יחיד, דאס ווערט נכשל, רעד איך דא פון הונדערטער, פון הונדערטער, הונדערטער און אפשר גייט עס אין די טויזנטער שוין, וואס מען רעדט אין די מין אין דברים בחמירא דחמירא שבתורה, די ערגסטע זאכן וואס מען ווערט רחמנא לצלן פארניכט די קרן ישראל, אפשר הגיע הזמן הגיע העת זיך אביסל צו געבן א שטעל אפ און טראכטן מה עשה השם ככה, מה חרי האף הגדול הזה.

און נישט אז מען רעדט פון פסוק ס'איז דא א חיוב פון תוכחה, ס'קומט דאך פון אונז, ס'קומט פון אונזער הזנחה, פון אונזער קלות, פון זלזול, פון זיך ווארפן, פון נישט דילן מיט דעם סיסטעם. נישט קיין צייט חלילה מקטרג צו זיין אויף אידן, אבער ס'א צייט פון התעוררות, פון א מער תיקיות לסעיף איסורו, פארוואס דארף אונז דער אייבערשטער געבן נאך שלעק און נאך שלעק? יאמר למלאך המשחית הרף, מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, ווי לאנג נאך? וויפיל נאך שלעק דארף מען כאפן אז מ'זאל זיך געבן א שטעל אפ און טראכטן עפעס גייט דא פאר מיט אונז? ס'איז נישטא קיין שום כריתת ברית געווען אין הר חורב.

אבער דאס ברענגט מיט מיט זיך דעם גאנצן קלקול, ס'ברענגט מיט מיט זיך די גאנצע זאך, אה, די גאנצע מחשבה ליגט אין די אימפעריע, און דערפאר איז מען איז מען מזלזל אין עיקרים, ווייל מ'דארף נאך געלט און נאך געלט צו בויען דעם חיצוניות מיט'ן שיינקייט, מיט'ן יופי, מיט'ן גלאנץ, און מ'געט זיך נישט אפ מיט די קלייניקייטן, קלייניקייטן פשוט ווען מ'האט א שרייב ביך אריינצולייגן דעם שם שמים, מ'געט זיך נישט אפ מיט די קלייניקייטן.

די טישן, דאס איז אלעס וויכטיגע, אבער אויף די קלייניקייטן וואס מ'איז מזלזל, וואוי וואוי עיקר טיש מין, דאס איז דברים שדש בעקביו אבער דאס איז די יסודי הדת און די יסודי האמונה, אונז האבן נישט געזעהן נישט ביי אונזערע אבות און נישט ביי אונזערע רעבעס זאל זיך אפילו אינטערעסירן די אלע שטותים וואס די היינטיגע הנהגה האט צוגעשטעלט. מען זאגט נאך אזוי האב איך געהערט נאך זאגן אז ביים רעבן זכרונו לברכה האט מען געפרעגט וועגן די מנהג פון פארענטשעס ס'איז שוין געווען שוין דעמאלטס איז שוין געווען אלע רעביס האבן געמאכט די פארענטשעס האט דער רבי געזאגט איך וויל נישט דאס איז דרכי הגוים דער צדיק בעומק בעומק האט עמוק געבליקט אין דעם א טיפע זאך ער האט עס אפגעלערנט ער האט עס דורך געקוקט ער האט עס דורך געמאסטן. דרכי הגויים וויל נישט מיינען אז מען טוט זיך אן א גוי'אישן לבוש, צערעמאניעס, און זיך אהערשטעלן, זיך וויסן אז דאס דאס איז דרכי הגויים. זעמיר נישט מזלזל פון די נגינה מיט דעם דביקות מיטן התעוררות, אלעס פיינע וואוילע זאכן, אבער מען קען דאך נישט מזלזל זיין אין די עיקרים אינעם אמת, אז מען זאל פארקויפן אלעס. אלעס זאל מען פארקויפן, אוועקגעבן דעם חינוך, אוועקגעבן דעם התבדלות, אלעס אוועקגעבן פאר דעם חיצוניות פון די אימפעריעס און פון די ממלכות. האט דער הייליגער חתם סופר מיט תלמידיו, האט דער הייליגער כתב סופר, דער מהר"ם שיק, צו דער ר' עקיבא אייגער, דער מחנ ד, ר' הלל קאלאמייער, צו דער מחנה חיים, צו דער מהר"י אסאד, האבן אלע פון די תלמידי חתם סופר געהאט, א מיליאנסטל מיליאנסטל שייכות צו א שמעק פון א שמעק פון אזא טיפשות פון אזא שקר האט דער הייליגער דברי חיים וואס האט געשריבן די תשובה אז אז אדמו"רות גייט נישט אריבער בירושה האט ער געהאט שייכות צו אזא מין שקר. ווי דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט, פארן פאיער רב ביי די גאנצע מלחמה פון די דברי חיים מיט סאדיגערע געווען אז רביסטעווע איז נישט העכער דעם שולחן ערוך, אבער היינט האלט מען נישט דאס אז רביסטעווע איז העכער דעם שולחן ערוך, דאס איז עס איז דא א שולחן ערוך און די רביסטעווע איז העכער די שולחן ערוך, היינט האלט מען חס ושלום רחמנא לצלן אז רביסטעווע איז אנשטאט דעם שולחן ערוך, ס'פארטרעט דעם שולחן ערוך. מען וויל מיר חלילה נישט מקטרג זיין אבער אבער אבער כשיש דין למטה אין דין למעלה מ'דארף עס מ'דארף עס אויסשמועסן בדיבוק חברים די נקודה של אמת שבו אויף ווי ווי אונז שטיי מיר דא אילו ס'איז יעדן די מילתא ווען מ'איז דא אז האט אנגערירט דעם גאנצן נושא נאר דוק דוק ציי מזליג. אז די ענין פון די בחורים וועט אפשר זיין מטעם ח', ס'כדאי ווער ס'קען זאל ארייננעמען א דרשות חתם סופר אויף שבועות תקס"ב דף רפ"ח, דיבור המתחיל ועשית חג שבועות מאכט ער להשם אלוקיך וואס די חתם סופר זאגט באריכות, מ'דרש'נט די גמרא דארט דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים על מה אבדה הארץ ויאמר השם על עזבם את תורתי. זאגט די גמרא דארט אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה, שטעלט אוועק די חתם סופר א גאר מורא'דיגער יסוד וואס אונזערע ישיבות און אונזערע רעבעס אלעס איז געבויט אויפן דרך החתם סופר, אז דער הייליגער חתם סופר שטעלט אוועק א יסוד אז די תורה הקדושה האט דער אייבערשטער נישט געגעבן פאר יחידים פאר מצוינים, דאס איז איינע פון די מגפות וואס האט זיך אריינגעכאפט בתוכינו, ביי קליינע ישיבות איז שוין דא ביי די גרעסערע ישיבות. איינער האט נעמט מצויינים אדער נאר בינונים וואס איז דומה למצויינים? איך האב אזוי געזאגט פונקט פארקערט אז די גאנצע נתינת התורה איז געווען פאר יעדן איד אז מען זאל זיך זארגן אויף יעדן איינעם און דער חתם סופר זאגט א לשון אב אויב נישט יהיה לכל אדם מישראל חלקו בתורה יעדער איד באלאנגט אין די תורה.

וכו' וכו', און ער גייט אריין אז די פון די גאנצע קי קומט ארויס די מילך, וואס דער מילך איז איז איז דער איז איז א אזוי ווי אוכל פון די פסולת פון די קי, זאגט ער אבער נאכדעם ווען מען נעמט ארויס די קי ווערט צוטיילט אין דריי חלקים, דאס איז די בעסטע חלק דאס איז די שמן דאס איז די חמאה דאס איז די פוטער, און פון די איבעריגע בלייבט מאכט מען קעז, און די דריטע חלק איז וואסער, זאגט ער דאס איז מי חלב שאין שווה כלום, זאגט ער דאס איז ווען מען ווען מען טוט אויפארבעטן די מילך ווארפט מען אוועק דאס וואסער. אבער ווען מ'ארבעט עס נישט אויף בלייבט דאס וואסער אינעווייניג, זאגט ער, און דאס איז די גוטע משקה פון מילך, והוא משקה חשוב מאוד, זאגט ער, מילך איז א חשובע משקה ומחיה אדם ובהמה בראשית הויותם, ווען א מענטש קומט ארויף אויף די וועלט אלס א בהמה דארף ער מילך, זאגט ער, מילך דאס איז וואס מאכט א מענטש לעבן, זאגט ער, כלל ישראל איז דומה צו מילך וואס דער אייבערשטער האט אונז אויסגעקליבן פון די גוים, אזוי ווי מ'נעמט ארויס קי, די מילך פון די קי. זאגט ער, טאמער האט מען אמאל באנומען די מילך מ'העט עס צוטיילן, און די בני עלייה דאס העט זיין די פוטער און די בינונים, דאס איז די גבינה, העט אויסקומען אז די עם הארץ העט זיין ווי מי חלב ווי דאס וואסער וואס מען העט אוועק ווארפן, דער אייבערשטער וויל אבער נישט אזוי, דער אייבערשטער וויל אלעס זאל בלייבן אויסגעמישט, זאל זיין א משקה מחיה כל העולם שווה לכל, זאגט ער, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן דעם מתן תורה, זאגט ער, ווען אידן זענען ארויס פון מצרים, אידן זענען געווען נישט געווען ראוי אויף מקבל זיין די תורה. להורות, דער אייבערשטער געוואלט לערנען מיט אונז כי אין מעצור ולא יתייאש אדם מחלקו בתורה, קיינער זאל זיך נישט מייאש זיין אפילו אם יהיה בשפל המדריגה מכל מקום כמוהו כמו הגדול שבגדולים, די תורה האט דער אייבערשטער געגעבן פארן גרעסטן שפל און פארן גרעסטן גדול, זאגט דער חתם סופר משום הכי נוהגים להעמיד אילנות סרק בבית הכנסת, וועגן דעם לייגט מען אריין זאגט ער אילנות סרק ליידיגע ביימער אן קיין פירות.

זאגט ער און דאס איז די ברכה פון אשר בחר בנו מכל העמים אז דער אייבערשטער האט אונז בוחר געווען אוכל מתוך פסולת, אבער נתן לנו את תורתו זאגט ער מכל העמים איז געווען בחר בנו, אבער ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה איז שוין נישט געווען קיין בחירה זאגט ער דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה בלי ברירה במכירה אלא במתנה יעדער איינער ויתן אל משה ככלותו. זאגט דער חתם סופר אז ביים דור פון חרבן בית המקדש יא האבן די אידן וואס איז געווען דער האט געברענגט דעם חרבן א אידן האבן געזאגט אז די תורה איז נאר אויף הושעיה וחבריו אבער אויף זיך האט מען געזאגט אויף ונשאני איתני ואם נסמוגג עבד שמכרו רבו איז דער המון עם האט זיך מייאש געווען פון די תורה זאגט ער דאס איז די פשט שלא ברכו בתורה תחילה וואס טייטש זאגט דער חתם סופר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם יום שניתנה בו תורה לישראל לכם מיינט מען כולי עלמא בשוה וגנימתו. זאגט דער חתם סופר וועגן דעם זאגט מען דארף מען זיך גאר שטארק פרייען שבועות לשמוח ביותר ועשית חג שבועות ושמחת אתה ובנך זאגט ער זאגט ער הזהרו בשמחה ס'איז דא א ספעציעלע שמחה פאר שבועות אשר יבחר השם אלקיך לשכן שמו שם זאגט ער זאגט ער דער אייבערשטער האט נישט בוחר געווען אין דעם צדיק דער אייבערשטער האט נישט חס ושלום זאגט ער דער אייבערשטער האט בוחר געווען אין דעם צדיק און די וואס בלייבן כפסולת פארקערט דאס יעדן איינעם ארייננעמען כי השכינה אגודה בכלליות ישראל. זאגט אים טאמער וועט עס דיר דאכטן א מינוט צו טראכטן ווער בין איך ראוי, זאגט אויף דעם וזכרת כי עבד היית במצרים, ביז אידן זענען ארויסגעקומען פון מצרים איז געווען א מדריגה פון היית, ושמרת ועשית את החוקים האלה, ווייל אין דעם שפלות האט דער אייבערשטער געגעבן די תורה פון בארג סיני. שוין מאריך געווען על כל פנים אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די קלעפ. די קלעפ פון התעוררות, שטארקע טיפע קלעפ, אריינטרעטנדיג צו דעם יום טוב, לאמיר זיך מקבל זיין אלע בשמחה, אז אונז זאלמיר זיין ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך, כולנו אלעס קיינעם נישט ארויסלאזן, גאנץ כלל ישראל, אלעס בנערינו ובזקנינו נלך. לעבוד את השם, אונז זעמער דא אויף די וועלט צו דינען דעם רבונו של עולם, נישט קיין הנהגה, נישט קיין מנהיגים, נישט קיין פארטיי, נישט קיין ארגעניזאציעס, נישט קיין הדלקות און נישט קיין פארענטשעס, אונז זעמער דא פארן רבונו של עולם, לעברך בברית השם אלוקיך ובאלתו אשר כורת עמך היום א כריתת ברית, גאנץ כלל ישראל בנערינו ובזקנינו נלך, זאלמיר זיך מקבל זיין מיט אן אמת'ע קבלה אמיתי ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די ס'איז בלתי שום ספק אז מיט א אמת'ע קבלה איז די גאנצע ענין פון מתן תורה איז דאך קבלת התורה די קבלה מיט דעם וואס אונז טוען מיר זיך מקבל זיין וועט דער אייבערשטער אויף אונז מעורר רחמים זיין כרחם אב על בנים וואס ניט חי ישראלי חנה איז און די אלע פארשטויסענע אידישע נשמות וועט דער אייבערשטער צאמברענגען ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים וישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים, און מען זאל מען זיין צוריק בויען די חומות, נישט חלילה די ציוניסטישע חומות וואס זיי רופן יעצט זייער זייער אקציע צו שלאגן די אראבער שומרי החומה, ס'זאל זיין די אמת'ע. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים ס'זאל זיין די אמת'ע נטורי קרתא ווייל ווייל די אנדערע זענען נאר מחריבי קרתא און ס'זאלן זיין די אמת'ע שומרים זאל מען זיך אליין אפהיטן איינער דעם אנדערן איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק און די רבונו של עולם זאל אונז משמח זיין און מחזק זיין נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם דער אייבערשטער זאל אונז אלע מנחם זיין און אריינברענגען א שמחת עולם כימי עולם וכשנים קדמוניות בביאת מלכות בן דוד אמן.
יא גוטן ערב שבת רבי נחום וועט ה. דא רעדט א איד וואס הערט אייך אויס שוין יארן, איך הער אייך אויס שוין אזוי יארן יארן, נאר פשוט די נקודה וואס איז באקאנט אין די ספרים אז יעדע איינע האט א נקודה טובה וואס קיינער האט נישט נאר ער האט עס. איך פשוט גערעדט אזוי אויפן סאטמאר רבי'ן אזוי עפעס אזוי אפן און גראב, כ'מיין כ'מיין צו שמירן א כ'מיין סאטמאר רבי איז געווען א ער האט אויפגעשטעלט געראטעוועט די דור נאך די קריג כ'מיין. איר האט מען געגעבן א תפקיד וואס איר דארפט טון, איך האב איך שעץ אייך זייער שטארק, מען הערט אייך אויס און אלעס פיין, און דעם רבי'ן האט מען געגעבן זיין תפקיד וואס ער האט צו טון, ער האט געטון וואס ער האט געקענט טון און וואס ער האט אנגעיאגט צו טון, און איר האט מען געגעבן א תפקיד וואס איר האט טון און איר טוט טאקע אייער תפקיד, אבער זאגן אזוי אויפן סאטמאר רבי'ן? איך פארשטיי עס נישט. זאלסט מיך אנטשולדיגן גאלד.
איך וויל אייך יעצט אויף דעם ענטפערן און ס'וועט זיין זייער קלאר. איך פערזענדליך האב געלערנט אין סאטמאר. איך בין א סאטמארע תלמיד. איך האלט אז מיין גאנצע קנאות איז ווייל איך בין געווען א סאטמארע תלמיד. איך וואלט מורא געהאט ארויסצוגיין קעגן די וועלט. איך האב געזען דער סאטמאר רב האט נישט מורא האב איך אויך נישט קיין מורא געהאט. איך האב גארנישט קעגן דעם רבי'ן זכרונו לברכה. און איך וועל עס מסביר זיין נאכאמאל. איך האב עס שוין מסביר געווען צענליגע מאל און מענטשן קאלן מיך אפ און איך בין יעדן מסביר. זאלט עס פארשטיין וואנס און פאר אל. שטייט לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלקיך. זאגט רש"י, אף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות, דער אייבערשטער האט ליב געהאט א מצבה בימי האבות, אבער עכשיו שנא, יעצט האט ער עס פיינט, פארוואס? אחר שעשאוה אלו חוק לעבודה זרה, ווייל די חברה האבן עס געמאכט א געזעץ פאר די עבודה זרה. איז וויל איך ענק זאגן, דער רבי זכרונו לברכה איז געווען א איד א צדיק, ער האט געטון די בעסט וואס ער האט געקענט און ער האט צוריק געשטעלט די צובראכענע אידן נאכן לאגער, נאר עס איז געווען איין פראבלעם וואס דא איז געווען, סבבוני כלבים רבים עדת מרעים הקיפוני עס האבן אים ארום גענומען גרויסע הינט, איך האב נישט געקענט צוגיין אים זאגן איך האב א קאמפלעינט, קיינער האט נישט געקענט צוגיין ווייל דארט איז געשטאנען עזריאל גליק, איין מלאך החבלה, די רעבעצן א צווייטע מלאך החבלה און אזוי ווייטער, יעצט האלט מען ביים דריטן דור, איצט זעמער די צווייטע דור און איצט האלט מען שוין ביים דריטן דור. די אלע מענטשן פרעגן א שאלה אויב ס'איז טאקע אזוי הארב משכב זכר, איך האב זיי מסביר געווען, אין די גאנצע תורה איז נישט דא נאך אזא עבירה ווי משכב זכר, ס'איז די ביגעסט די ביגעסט די ביגעסט עבירה, ס'איז אזוי ווי חמץ אין פסח, פרעגן מיך מענטשן נו וויאזוי איז דאס אזוי נפרץ געווארן?

צו די עבודה זרה, די לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלקיך, די עבודה זרה ארום און ארום, די עבודה זרה די רעבעצן, די עבודה זרה עזריאל גליק, מען האט נישט אריינגעלאזט קיינעם, איך געדענק אמאל נתן יוסף האט געכאפט א פראסק פון איינעם אין די ישיבה אין קעמפ, איז ער אריין געפארן צום רעבן אויף בעל הארבאר און ער איז צוריק געקומען, די רבי האט געזאגט אז דער מענטש, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען היינט איך מיין ער איז געשטארבן אין קאראנע, האט נישט קיין דריסת הרגל ביי מיר אין ישיבה, זיין פעטער איז א גרויסער עושר, איז ער ארויס געפארן צו די רעבעצן אויף בעל הארבאר. אבער, זאגט אים די רעבעצן, זאלסט וויסן ער איז קיינמאל נישט דא געווען, איך וואטש דאך דא די טיר, און קומט די רעבע, די רעבע, די עבודה זרה, דאס איז זיין עבודה זרה, נישט די רעבע אליינס, און די רעבע האט קיינמאל נישט געזאגט אז מען מעג שטופן א קינד אין די מחילה, און די רעבע האט נישט געזאגט מען מעג גיין מיט קינדער אין די מקווה, ער האט נישט געזען אז מען גייט, האט ער נישט געזען, איז ער פטור, דאס האט גארנישט מיטן רעבן, ס'איז דא א נייע עבודה זרה, דאס הייסט לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך, אהובה היתה בימי. אבות און היינט האט עס דער אייבערשטער פיינט מ'האט גענומען דעם רעבען האט אים געמאכט פאר אן עבודה זרה חס ושלום און געזאגט אז די רעבע האט געלאזט און די רעבע האט נישט געלאזט למשל דער עירוב איך ווייס ווי שטארק ס'איז די מלחמה קעגן דעם עירוב איר האט נישט קיין השגה איך בין אבער ארויסגעקומען אויף מיין האטליין די רעבע האט געוויסט אז מ'עסט אין די פאבליק סוכות און עסן אין א סוכה איז נישט דוחה שבת און אז די רעבע האט נישט געזאגט גארנישט זענט עטץ ליגענערס האבן מיר געזאגט עטליכע רבנים, דאס האט אונטערגעברענגט די מערכה, ווייל דו האסט א געוואלדיגע טענה, זיי האבן געוואלט מאכן אן עבודה זרה פונעם רעבע, די רעבע האט געזאגט מען טאר נישט טראגן ווייל ניו יארק איז א רשות הרבים דאורייתא, איך ווייס פון א רב וואס האט די רעבע האט אים געזאגט איך האלט נישט אז מען טאר נישט, און די רעבע האט אים געזאגט בפירוש נאר איך קען נישט יעדע זאך וואס ר' משה זאגט אז מען טאר נישט זאל איך זאגן אז מען מעג, איך וויל דאס נישט, און נאכדעם האט די רעבע געזאגט פאר חצקל שמש איך וויל גראד נאך יום טוב זאל מען אראפ נעמען דעם עירוב, איך וויל נישט ס'זאל זיך דרייען א לאווערס לעין. און ער האט געוואוסט וואס ער וויל, אונז האט מען געמאכט פון אים א שטיק עבודה זרה, פון אים און פון אלעם וואס מען האט אים פארקויפט אין זיין נאמען, שטעל דיר פאר, יצחק שטערן, א חזר, רעדט מיט די בחורים נבלות און ער פירט די וועווערלי תלמוד תורה, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? איך זאגן אז דאס האט דער רבי געמיינט? העי הער אויף, און איך האף אז דו פארשטייסט עס, און אז דו פארשטייסט עס ריכטיג איז גוט, און אז דו פארשטייסט עס נישט ריכטיג, זאג איך דיר, מעגסט ווייטער אויסהערן מיינע שיעורים, ווייל ס'איז אלעס זאכן וואס ס'שטייט אזוי, און איך בין נישט מחדש גארנישט קיין זאכן וואס ס'שטייט.